איך האב געזען די יא און די ניין. דער רבי האט עפעס? איך געב אוועק פאר איין מענטש אזויפיל קאמישן.
איך האב עס נישט דערציילט פאר מיין שותף.
אספקלריה.
יעדער איז געגאנגען דעמאלטס קויפן די לאטערי. איך האב מיין פאון אויף סיילענט א גאנצע טאג. אלימלך הכהן דייטש פון די בלאט.
אונז האבן עס נישט געטון.
דו האסט פארקויפט די רעסטוראנט? וואס איז געבליבן למעשה? מיין הארץ. ווען איך האב באקומען די פאון קאל.
אדער איז עס געווען א מזל טוב אדער נעבעך. דער טשייניז גיי שרייבט מיך אן אימעיל קאודנט בעליוו איט!
יא בלא בלא בלא בלא בלא. טודעי וויר נאט גאנא דא דעט. אונז גיימער עס נישט טון? וויר נאט גאנא טאלק אבאוט וואטס היז נעים אגען?
חיים בלאו?

אונז גיימיר עס ארויסגעבן אויף שבעה עשר בתמוז, און ס'גייט זיין מער א טאפיק פאר שבעה עשר בתמוז, און סתם פאר א גאנץ יאר אויכעט. באט וואס איך בין אמעיזד אבאוט די זאך איז, אז ס'נישט סתם עפעס א געסט וואס קומט ארויף, ער זאגט וואס ער טוט און וואס ער גייט און וואס ער מאכט, דאס איז עפעס וואס האט צו טון מיט יעדע מענטש, ס'איז נישט נאר די גרופ יענע גרופ, יעדע מענטש אויף די וועלט וואס איז א איד האט.

שקויעך פנחס, שקויעך הלל, שקויעך מושי פאר מיך האבן דא היינט ביינאכט איך בין מכובד דא צו זיין, און איך זאג שקויעך באשעפער, ס'איז געווען טרעפיק, איך בין אנגעקומען שפעט, אבער אנשטאט צו וויינען און קאמפלעינען אז איך בין אנגעקומען שפעט, זאג איך שקויעך באשעפער אז איך בין דא היינט ביינאכט צוזאמען מיט ענק. איך בין אויפגעוואקסן אין קרית יואל, ווען איך בין אויפגעוואקסן אין קרית יואל איז עס נאך געווען ממש א דערפל, ס'איז נאך געווען דעמאלטס די חיים פריינד באסעס, ס'איז נאך געווען זייער קליין, ס'איז געווען איין שול, די גרויסע בית מדרש.
יא. און איין אינטערעסאנטע זאך וואס איך געדענק, און דאס האט זיך איינגעקריצט שטארק אין מיין מח, איז קרית יואל דעמאלטס כמעט נישט געווען אזא זאך ווי א גוי. קרית יואל, אויב דו האסט געהערט פרייטאג צונאכטס, עקזעמפל, א קאר פארן, האט מען געוואוסט איטס וואן אוו טו טינגס, איטס אידער די שבת פאטראל, אר די אמבולאנס
סאו. אין אידיש זאגט מען אדער איז עס געווען א מזל טוב אדער נעבעך.
יא. אן אינטערעסאנטע זאך וואס כ'האב אויפגעפאסט ביי מיין מאמע נאך פון אלס קליין קינד אז ווען די מעילמען איז געקומען אדער די יו פי עס אדער עני זאך מ'איז אמאל געגאנגען אין א באנק איז זי אייביג געווען מיט א שמייכל און געזאגט שקויעך. די צוויי שינ'ס וועל איך נישט פארגעסן, די שקויעך און די שמייכל. און יעדע קינד נעמט עפעס איבער פון די עלטערן, סאו איך האב דאס איבערגענומען אז וואטעווער איך גיי טון אין לעבן גיי איך פאלאוען די צוויי זאכן, די טענק יו, די שקויעך, און די שמייכל, די סמייל. אזוי האב איך און אזוי בין איך געווען אין ישיבה, און עס איז געווען זייער אינטערעסאנט ווי איך האב געוואלט גיין, און איך בין אריינגעקומען אין א נייע פלאץ, ווען א מענטש קומט אריין אין א נייע פלאץ אזוי ווי דא, אט דא גראדע דער עולם שמייכלט שוין, סאו עס איז אסאך גרינגער, ענק זענען געשמאקע מענטשן, אסאך מאל קומסטו אריין אין א חתונה זאל, א האל, א וועדינג האל, און יעדער איז אזוי, יעדער זוכט, די לופט איז טענס.
די לופט איז טענס, די טריק איז, וואס דו טוסט איז, דו גייסט אין א קארנער, דו דרייסט דיך אויס אז קיינער זאל נישט זעהן, דו ציסט אויס די גרעסטע שמייכל וואס דו קענסט, קענסט דיך מאכן ווי דו הוסט פאר א מינוט, און דו קומסט צוריק מיט א שמייכל, און אלל אוו א סאדען זעהסטו ווי א מעגנעט יעדער ציט צו דיך, וואס שמייכלט ער? מען דארף זיין אנגעצויגן. זאג איך ברוך השם איך בין דא, כ'האב געהאט א גוטע וועג, כ'האב א דזשאב, כ'האב א ווייב, כ'האב קינדער, און מען הייבט שוין אן צו שמועסן און מענטשן ציען צו א פאזעטיוו שמועס, כ'געדענק איך בין געווען אמאל אין א קלעס, א גוטע חבר מיינער אשר יונה האראוויץ פון עוז וחדוה האט ער דארט גערעדט די כח פון א שמייכל, האט ער געזאגט אימעדזשין מ'רעדט יעצט פון א וועדינג האל, האט ער געזאגט. ער האט עס אמאל געטעסט לייוו, ער האט זיך אראפגעזעצט לעבן זייער א נעגעטיוו מענטש ביי די חתונה זאל, און מען האט געזאגט ארי איי וואנט יו טו סיט אקראס, נישט ווייל מען גייט דא זיצן צו לאנג, ס'גייט נישט גליסטן, ס'איז איך וויל דיר נאר ווייזן ווי שטארק א שמייכל טוט אויף אין די אין די אנגעצויגנקייט אין די נעגעטיוויטי, און מען זעצט זיך אראפ און יענער זאגט די בענקל איז אזוי נישט קאמפארטעבל, וואס וואס גייט דא פאר, פארוואס די טיש באקסעדיג, ס'וואלט געדארפט זיין רינדעכיג, די וועיטערס קומען אריין, זיי ברענגען אריין די בילקעלעך, און מען הייבט אן מיט די פיש, ער גיבט א הייב אויף א בילקעלע, דאס איז נאך פון פאריגע וואך פון שלש סעודות, וואטס גאוינג אן, די פיש, ס'איז אויסגעטריקנט אינגאנצן, און איך ווייז אשר יונה, איים סארי, איים די ראנג פערסאן טו סיט ביי דיס טעיבל, איך פיל איך האלט עס נישט אויס, אזוי ווי איינער כאפט מיך אן מיט פייער, איך קען נישט דא זיצן, ער זאגט ווארט נאך א מינוט, ווארט נאך א מינוט, און נאכדעם די דיפ, ס'איז צו שארף, ס'איז נישט צומאלן. ווען ער איז אנגעקומען צו די זופ, און איך האב שוין געוואוסט וואס דא גייט קומען, די זופ איז נישט אין מויל צו נעמען, ס'איז קאלט ווי אייז, איך גיב מיך א שטעל אויף און איך זאג, זאגט מיך אשר יונה, זעהסט ארי, דיס איז די דיפרענס ביטווין נעגעטיוויטי און פאזעטיוויטי, די מענטש, זאגט ער מיר, דזשאסט פאר יור אינפארמעישן, הי סעפערעיטעד, דער מענטש האט נישט קיין דזשאב, ער האט נישט גארנישט, וויי? ביקאוז הי קיפס אן לוקינג אגאנצן צייט מיט די אויג וואס איך האב נישט. איך האב אמאל גערעדט צו איינעם, און מ'וועט באלד צוריקקומען וויאזוי עס האט זיך אנגעהויבן די גאנצע טענק יו השם מאוומענט, כ'האב גערעדט צו א גרויסע גדול פון ארץ ישראל, מ'האט גערעדט עפעס וועגן עין הרע, האט ער מיר געזאגט ס'איז נישט דא אזא זאך ווי עין הרע, זאג איך וואס הייסט דאך אבער ס'איז דאך יא דא, מ'זאגט אז אויף די בית הקברות עפעס א גרויסע פראצענט פון מענטשן, זאגט ער עין הרע איז די מענטש אליין וואס קוקט מיט זיין אויג שלעכט, דער אייבערשטער האט געגעבן א ריי רע א עין טוב און א עין רע וואס איז די לעפט איי וואס איז דאס? די מענטש וואס קוקט אייביג שלעכט זאגט מיר די גדלות'ע ווערטער וואס איך האב נאך קיינמאל נישט געהערט, ער זאגט ווען א מענטש זאגט חס ושלום עפעס איז אים שלעכט, א יעדע ווארט וואס א איד זאגט ארויס פון מויל און הימל זאגט מען אמן, ער זאגט מיין לייף איז נישט גוט זאגט מען אמן, איך האב נישט קיין פרנסה, אמן. און אויף דעם נעבעך קומט אזוי סאך מער שלעכטס. ווען א איד זאגט ס'מיר גוט און ער שמייכלט אויף יעדע זאך, זאגט מען אים אמן. און מען זעט א אינטערעסאנטע זאך וואס דער ריזשינער האט אמאל געזאגט פאר זיין טאכטער ווען ער האט איר געהערט קרעכצן, האט ער איר געזאגט מיין טייערע טאכטער, דו גייסט באלד חתונה האבן, ביסט נאך א יונגע מיידל, דו האסט צוויי דירעקשאנס צו גיין אין לעבן, אידער רייט. אור לעפט, דער איז נאו מידל וועי, א דאנק ברענגט א דאנק, א קרעכץ ברענגט א קרעכץ, יו טשוז אין וויטש דירעקשאן טו גאו, און ברוך השם מען זאגט אז זי האט געהאט אריכות ימים, זי האט געהאט א גוט לעבן, ווייל זי געדענקט וואס איר טאטי האט איר געזאגט. סאו דארט האב איך מיך אויסגעלערנט צו זאגן שכוח, און נאכדעם בין איך געווארן א בחור אין ישיבה אויכעט, ווייסט אין ישיבה דא מיט בחורים, דא דארפסטו אמאל צוקומען צו עני זאך, א סיגרעט א דאס א יענץ א סאפער, און אייביג מיט א שמייכל מיט פאזעטיוויטי קומט מען אייביג אן, ס'דא זייער אסאך מענטשן ער זעהט למשל יענער, דער חבר האט א סיגרעט, דו ווייסט דו געסט מיך קיינמאל נישט קיין סיגרעטס, ער זאגט ארויס פאר יענעם סאבקאנשעס פליז גיב מיך נישט קיין סיגרעט היינט יא, באט ווען דו גייסט צו צו יענעם און יו טעל אים דיס ווארדס, יו נאו יור סאטש אן עמעיזינג פערסאן עווערי טיים איי קאם טו יו, ביפאר איי איווען עסק, אפערסטו מיך א סיגרעט? ווי יו נאו וואטס גאנא העפען אין ריטורן, די פערסאן איז גאנא סעי, ביי די וועי דו יו ניד א סיגרעט טודעי? סאו דו ביסט געווען א בחור דו האסט חתונה געהאט און נאך די חתונה מ'דארף גיין מאכן פרנסה, וואס איז געשען?
דער יו גאו. סאו מ'דארף גיין מאכן פרנסה, כ'האב אנגעהויבן, כ'האב א חבר וואס האט געארבעט אין אדאראמא פאטא, די מענדלאוויטש'ס האבן א גרויסע ביזנעס, ס'איז אזוי ווי א סיסטער קאמפאני פון בי ענד עיטש פאטא, ביסעלע קלענער באט אין סעילס איך בין אריין געקומען דארט און איך האב קיינמאל נישט פארגעסן די מענעדזשער זאגט מיר ווען איך קום אריין, עקטשעלי ס'איז געווען משה מענדל אליין זכרונו לברכה עליו השלום, האט מיר געזאגט דו זעסט די פלאץ, און איך קוק מיך ארום איך זעה צענדליגע מענטשן און דאס און יענץ, און מ'האט מיר געזאגט מיין דזשאב גייט זיין צו זיין א רעדזשיסטער גאי, נאך די חתונה איך האב געפילט אביסל דאס, און ער זאגט מיר דא אין די פלאץ סקיי איז די לימיט. כ'האב דאס געהערט, סקיי איז די לימיט, איי סעד אקעי געס וואט, איים גאנא קאונט דאון באט איים גאנא ריטש וואן דעי טו די סקיי, סאו איי סעד וואט דו איי ניד טו דו, הייב אן מיט די רעדזשיסטער, איך האב אנגעהויבן מיט די רעדזשיסטער, איך האב שיין קעיר גענומען פון קאסטומערס, און קאסטומערס האבן אנגעהויבן צו רעדן צו מיר פון סעילס, פון דאס און פון יענץ, און זיי אליין האבן מיר געזאגט וואי אר יו סטענדינג היער, דו באלאנגסט אין די סעילס דיפארטמענט. איין טאג געבן זיי מיר א זאג, ארי אונז זע מיר דו רעדסט אזוי גוט מיט קאסטומערס און דו חלש'ט אריינצוגיין אין סעילס, דו ווילסט וואקסן, קום אראפ אין בעיסמענט. ווייסט איר אז מענטשן האבן וואקאציע פול טיים אדער אינוועסטמענט הייזער אין טעמפע און אין ארלענדא פלארידע? יא ס'איז דא א היימישע אידישע געגענט מיט אלע אידישע געהערן, רוף שוין פלארידע מארנינג ריעלטי פראפעשענעל לייסענס עידזשענטס וואס זיצן א גאנץ יאר אין די נייע ישוב אין טעמפע פלארידע, גרייט אייך ארויסצוהעלפן דורך די גאנצע פראסעס און ענטפערן אלע אייערע פראגעס, פלארידע מארנינג ריעלטי, עיט פאר פייוו, עיט טו סיקס, סיקס פייוו ניין ניין. ארי אונז זע מיר דו רעדסט אזוי גוט מיט קאסטומערס און דו חלש'ט אריינצוגיין אין סעילס, דו ווילסט וואקסן, קום אראפ אין בעיסמענט. ווייזן זיי מיר א אינטערעסאנטע זאך אין בעיסמענט איי וויל נעווער פארגעט איט, קודם די סמעל אין די בעיסמענט וואס טעריבל, מ'האט שוין נישט דארט אריינגעוואקט פאר יארן. און ער זאגט מיר דו ווילסט טון סעילס? און איך זאג אים יא באט נישט דאס, זאגט ער נישט דאס? דעמאלטס קום ארויס פון דא, זאג איך אים ניין ניין ניין לאמיך הערן וואס, דעמאלטס איז נאך געווען איך רעד דא פון איים גאוינג בעק, איך האב חתונה געהאט אין טו טאוזענד טרי, דעמאלטס האט זיך עס אנגעהויבן שטייט צו שיפטן פון די אולד פילם קעמערעס צו דידזשיטעל קעמערעס, באט זייער אסאך פראפעשענעלס וואס האבן זיך אנגעסטאקט מיט הונדערטער טויזענטער דאלארס ווערט פון די האסעבלאט, פון די לייקא, די אולד פעשענד קעמערעס, זיי זענען געגאנגען ווייטער מיט פילם. א ראול פילם האסטו געקענט האבן עז טשיעפ עז א דאלער, א דאלער פיפטי, און האסט געקענט גיין צו א ראול פילם וואס האט געקאסט טען דאלערס. יו טאלקינג אבאוט די ריעל פראפעשענעלס. ס'האט געדארפט קומען אזוי ווייט ס'איז געליגן אין א רעפרידזשערעיטער.

איים לייק נאט מי ער זאגט יעס יו איים לייק אקעי וואט דו איי ניד טו דו ארי יו טעלינג מי פאר די לעסט יער ענד א העלף יו וואנט גאו אינטו סעילס סי איטס יו טשוז עני קאונטער יו וואנט ס'איז דיינס. איטס יו און איך טראכט וואס וואס טו איך דא? נאך פאר איך האב געהאט א טשענס צו פאוקעסן זיי האבן געהאט זייער אינטערעסאנטע פראגרעם אז. ער געט א דריק א באטטען, סאו וואס געווען איז קאסטומערס זענען אריין געקומען זיי האבן גענומען א טיקעט, און די סעילסמאן ווען הי וואס רעדי הי פרעסד די באטטען און דעטס ווען די קאסטומער אקעי נאו סערווינג וואן הונדרעד וואס?
יא וואן הונדרעד און איך שטיי נאך איך טריי אויסצופיגערן ווי אזוי איך גיי דא שטיין און ווי אזוי זיך צו מסדר זיין און די קאסטומער שטייט אין פראנט פון מיר הי פרעסד די באטטען און די קאסטומער איז אין פראנט אוו מי.

איי וואס לייק וואט איז דיס א געלאן געז איז עס סופער רעגולער פרימיום סאו אגעין קודם שמייכל איך ער איז געווען העפי אז איך שמייכל באט ער זאגט טענק יו סאו מאטש פאר די סמייל באט איי ניד די עקוויפמענט און איך האב געמיינט ער רעדט פון א קעמרע דיס איז האו גרין דיס איז ווי גארנישט זאג איך אים די סעווענטי טו טו האנדרעט איטס די בעסט קעמרע. און ער געבט זיך א כאפ און ער זאגט וואן סעקאנד איז דיס איז דיס יור פירסט דעי איי מין יו נאו וואט יו טאלקינג אבאוט און איך כאפ מיך יא ער רעדט פון עפעס אנדערש ער רעדט פון א לענס און איך זאג אים איטס א גרעיט קעמרע האט דער אייבערשטער מיך אריין געגעבן אז גראדע האב איך געטראכט עפעס זאג איך אים סיר איים סאו סארי וואט איי וואס טרייאינג טו סעי איז דעט דיס לענס איז גרעיט פאר יור קעמרע.

ער זאגט מיר נאו נאו נאו, די בעג גאוס אינטו די קעמרע, יו קענט פוט א פילטער דער. זאג איך אים באט איטס אלוועיס גוד טו העוו אנאדער סעט דזשאסט אין קעיס יו אין די מידל, יו נאט גאנא גאו טו אדרמה אין די מידל אוו א שוט. און דאס איז האו איי קעפט אן גריינדינג און גריינדינג און גריינדינג. גאוינג פעסט פארווארד זיבן יאר שפעטער, סעווען יערס לעיטער, משה מענדל קאלס מי אין אין היז אפיס, און ער זאגט מיך ארי,

זאגט ער נאו. פאר די אמת'ע גרעסטע דעסיזשען צו באשיצן אייער עסעט און צו זיין גרייט פאר וואקעלדיגע צייטן, כאפט אייך ארויף אויף אונזער שיפעלע און לאזט אונז אייך אדורכפירן דעם פראצעדור. ווען איר זענט מיט אונז, זענט איר אין גוטע הענט. פארבינדט אייך היינט מיט די מארגעדזש אדווייזער מיט צוויי און צוואַנציק יאר עקספיריענס, יוחנן מאן פון ארק מארגעדזש אויף עיט פאר פייוו טרי טו פייוו טרי טו פייוו פייוו, עיט פאר פייוו. טרי טו פייוו טרי טו פייוו פייוו. זאג איך אים באט טענק יו סאו מאטש איי אפרישיעט איט, דיד יו קאל מי אין טו גיוו א קאמפלימענט איט מיענס א לאט, זאגט ער נאו יו ווארקינג אן טרי קאמישענס מעקינג אפראקסימעטלי פיפטי טאוזענט דאלערס אן איטש אוו דיס טרי קאמישענס וויטש איז אפראקסימעטלי א האנדרעט און פיפטי גרענד וויטש איז א לאט פאר א רעגולער סעילסמאן העיר וואן אוו די טינגס וואן אוו די קאמישענס דעט יו מעקינג ווי גאנא טעיק עוועי.

סאו איי הערד בעק ווארדס וואס האט מיך געהיט דעמאלטס פאר די פירסט טיים, עווריוואן איז ריפלעיסעבל. אקעי, נאו פראבלעם, איים גאנא גאו. כ'האב א ברודער הייסט יאסי, און מיין ברודער יאסי האט מיר געזאגט אז ער האט א שוואגער קרויס, פון קרויס שטריימלעך, איינער פון זיינע זין וואלווי, ווערי נייס גאי, ער האט א רעסטוראנט אין וויליאמסבורג גריל אן לי דעט,

איך פלעג אויכעט האבן א הארד טיים צו רעדן ענגליש, כ'בין אויפגעוואקסן אין קרית יואל, איך געדענק ווען כ'האב געארבעט אין אדרמה האבן זיי מיר געזאגט ביז ווי לאנג דו לערנסט דיך נישט אויס א בעיסיק ענגליש דען דער'ס נאו וועי יור גאנא ווארק העיר, סאו דאס מיין איך איז געווען אנאדער ריזען פארוואס זיי האבן מיר געשיקט צו די רעדזשיסטער, ביקאוז דארפסט נישט קענען מער ווי סקענען און זאג טענק יו. זאג טענק יו. סאו דער וואלווי האט געהערט אז איך בין געווען א גוטע סעילסמאן אין אדרמה און איך פארשטיי וויאזוי ארויף צו ארבעטן א פראדוקט, זאגט ער סאו וואטס די פוינט פארוואס זאל איך עס פארקויפן רעדער אנשטאטס דעם איך נעם דיר אריין פאר א שותף און העלף מיך עס אויפבויען און און וויל טעיק איט פראם און מיר'ן עס נעמען פון דארט ווייטער. איך בין דארט אריין געגאנגען איך האב באקומען יעדן צווייטן טאג פאון קאלס פון די מענעדזשער ארי, פליז קום צוריק צו הדרמה. זאג איך אים פארוואס? כ'האב געמיינט עווריוואן איז ריפלעיסעבל. דא האב איך געהערט א מורא'דיגע לעסן אין לייף וואס איך קען נישט שטיין אז דיינע צוהערער זאלן עס הערן. אויב אויב א בעל הבית זאגט דיר אמאל עווריוואן איז ריפלעיסעבל אז יעדעם קען מען ריפלעיסן. זאגט ער ארי אונז האבן מיר אויפגענומען איין סעילסמאן, צוויי, דריי, אונז האלטן מיר שוין ביי פיר סעילסמאן, און די סעילס האלט ווייניגער ווי וואס דו האסט אריינגעברענגט. האסט געדארפט אריינברענגען א סערטען אמאונט אוו מיליאנס פער מאנט צו קענען אנקומען צו מאכן א סערטען אמאונט אוו קאמישען, איי מין, לאמיר דיר געבן א עקזעמפעל ווי ווייניג, אויף א סעווענטי טו טו הונדרעט לענס וואס קאסט אפאר טויזענט דאלער, די קאמישען איז וואן דאלער. סאו דזשאסט יו שוד אנדערסטענד וויפיל מיליאנס אוו דאלערס דו דארפסט פארקויפן און עקסעסעריס און אלעס צו קענען מאכן דיין צען טויזענט דאלער א חודש קאמישען. סאו ער זאגט מ'האלט שוין ביי פיר סעילס פיפל און מ'קומט נישט אן צו די נומבער פון סעילס וואס דו האסט אריינגעברענגט. זאג איך אים. זאג איך אים, געדענקסט נישט מ'האט מיר געזאגט עוורי וואן איז ריפלעיסעבל? זאגט ער, ניין, אפשר האסטו די תירוץ? זאג איך, איך האב די תירוץ. עוורי וואן איז ריפלעיסעבל באט עט וואט קאסט? מינינג טו סעי, דו קענסט איינעם ריפלעיסן, די שאלה איז, גייט ער ווערן ריפלעיסט מיט פינף מענטשן? מיט צען מענטשן? אדער מיט איין מענטש? און וואס? און באט דו אויך מוזטו פארשטיין ס'דא אסאך מאל א בעל הבית וואס מאכט אפ אין זיין דאס, דער מענטש האט גענוג געארבעט דא אין מיין ביזנעס, איך בין גרייט פאר וויפיל די קאסט איז צו רעפלעיסן די מענטש, איך ווייס ס'גייט מיך קאסטן מער, איך קען אבער נישט עפארדן אז דער מענטש זאל דא זיין און איך זאל פילן אז איך געב אוועק פאר איין מענטש אזויפיל קאמישן.
מיינסט זאגן ענדערש געבן פאר דריי מענטשן באט ס'זאל נישט זיין פאר איין מענטש. און ס'מאכט סענס וואס דו זאגסט ביקאוז זייער אסאך סעילס פיפל האבן קאמפלעינט צו די אונערשיפ אז וויאזוי מאכט סענס אז איין מענטש מאכט אזויפיל געלט דא קאמפעירד צו זיי האבן געמאכט סאך ווייניגער, האבן זיי געזאגט, וואס הייסט? זעץ דיך אראפ לעבן אים, קוק וויאזוי ער ארבעט, קוק וואס ער טוט, און טו די זעלבע זאך. איך האב קיינמאל נישט פארגעסן, איך בין געווען אין אויף די פלאר ביי סעילס, איז איך פלעג שטיין און שמייכלען, יעצט די קאסטומער האט געהאט די אפשען אדער צו נעמען א טיקעט, אדער סטרעיט צו וואקן צו די סעילסמאן ווי ער האט געוואלט גיין, איך פלעג אייביג האבן א ליין פון מענטשן וואס האבן געוואלט קומען צו מיר ביקאוז סימפל, א מענטש וואס איז גרעיטפול און טענקפול און שמייכלדיג ציעט אזוי ווי האניג ציעט בינען. די סעילסמאן עט די סעים טיים איז געשטאנען רייט נעקסט צו מיר, אבער ער איז געשטאנען א גאנצע צייט אנגעצויגן, און ער האט געשריגן צו די מענטשן, וואי דו יו גאו טו ארי, קאם טו מי! און ער פלעגט זאגן, איך פלעג מיך ממש שעמען, ער זאגט, איי העוו אלסאו בילס טו פעי, איי העוו אלסאו דאס, און דאס און יענץ, און די קאסטומער פלעגט זאגן, סאו איך פארשטיי נישט, סאו בעיסיקלי דו ווילסט מיך.

אז דו דרייווסט א קאר וועסטו זעהן צוויי זאכן וואס דו זעהסט אין פראנט פון דיר, דו האסט די ריער וויו מירער און דו האסט א ריזיגע ווינדשיעלד, וועסט באמערקן די ווינדשיעלד איז די גאנצע גרויסקייט, און די ריער וויו מירער וואס מען קוקט אין די בעק איז פיצי, ס'איז א לעסן, קוקסט צוריק, קוק נאר אביסעלע אויף צוריק, זיך צו לערנען וויאזוי צו גיין פאראויס, אבער פאראויס האב דעם גאנצן ווינדאו אופן און דזשאסט קרוז.
סאו דו ביסט געווען ביי גריל אן לי און דו האסט געזעהן פארטנערשיפ אהער אהין? וואס וואס איז דארט פארגעגאנגען? סאו איינע פון די זאכן וואס איך האב מיך פארגענומען און ס'איז זייער א העלטי זאך אין ביזנעס איז צו מאכן א גאול, יא אזוי ווי יעדע מענטש מאכט א גאול אין ביזנעס, איך האב איינגעזעהן אז ביז צוויי אזייגער, ס'מיינט איך האב געעפנט די סטאר בערך קוואדער צו עלף, ביז צוויי אזייגער איז געווען טעקניקלי נאר צו פריפעירן די סטאר אויף וואס ס'גייט קומען שפעטער, גריל אן לי איז געווען אפן ביז איינס איז אפן ביז איינס ביינאכט, יעצט האמיר דארט זיידי קליין, ער ראן די שאו, און ער איז דארט ביז ער האט געזאגט דאס איז זיין לעבן ער שמועסט מיט מענטשן ביז ווען, וואס? יא א זיסקייט.
באמת א זיסקייט פון א איד.
איז איז ביז צוויי אזייגער איז טעקניקלי צו מאכן שור אז די עסן איז געקאכט למשל מען מאכט טשיקן סופ פריש יעדן טאג סאו ס'נעמט א שיינע פאר שעה מען מאכט אסאך זאכן איז ביז צוויי אזייגער טעקניקלי האט מען פריפעירט אלעס דא דארט איז אריינגעפאלן א מענטש איך בין אריינגעקומען האב איך אנגעהויבן צו מאכן א לאנטש ספעשל וואס דאס זאל ציען מער קאסטומערס פאר די פלאץ א לאנטש ספעשל למשל באקומסט א דיש פלאס א זופ און א דרינק פאר לעטס סעי ניין ניינטי ניין דעמאלטס יעצט מיט אינפלעישן
יעצט איז נאר די טעלער פון די זופ ניין ניינטי ניין. אן די לאקשן.
עקזעקטלי. סאו יעדן טאג האב איך מיר געמאכט א גאול אז ביי צוויי אזייגער דארף האלטן די רעדזשיסטער ביי טווענטי פייוו הונדרעט. אגעין, כ'בין אריינגעקומען, כ'האב געזעהן מאר אר לעס וויאזוי כ'האב עס ארויפגעבויט, איין טאג איז עס געווען טווענטי טרי, טווענטי פאר, טווענטי סיקס, באט טווענטי פייוו הונדרעט אפראקסימעטלי זאל זיין די נומבער. כ'וועל עס קיינמאל נישט פארגעסן. דארף איר האבן פאנדינג פאר אייער קאמפאני? עקסקאו קרעדיט קען אייך העלפן מיט ביזנעס פאנדינג, ביזנעס ליינס אוו קרעדיט, ביזנעס קרעדיט קארדס, זיראו עי פי אר לאונס, ווי אויך קרעדיט קאנסאלטינג, פערסאנעל קרעדיט קארדס, אויפבויען קרעדיט, דעט סעטעלמענטס און נאך, רוף שוין עקסקאו קרעדיט אויף וואן עיט עיט עיט, פייוו וואן זיראו, וואן עיט פייוו זיראו, וואן עיט עיט עיט, פייוו וואן זיראו, וואן עיט פייוו זיראו. כ'וועל עס קיינמאל נישט פארגעסן. און ס'גייט זיין אזוי ווי יעצט, לויט ווי איך פארשטיי, ווען האסטו געזאגט גייט עירן דאס? שבעה עשר בתמוז. שבעה עשר בתמוז. ס'איז געווען א שבעה עשר בתמוז. אגעין, אלעס מיט דאנק דעם אייבערשטן זעט מען. מ'זאגט ביי שמונה עשרה, ביי שים שלום, זאגט מען דארט וכל טוב, וטוב יהיה בעיניך. ווען א מענטש זאגט אויף אלעס וכל טוב און ס'איז גוט, דעמאלטס גייט געשען וטוב יהיה בעיניך, ער הייבט אן צו זען אלעס מיט זיין אויגן פארוואס סערטן זאכן געשען. האסט מיר געזאגט אז שבעה עשר בתמוז. ס'איז אסאך צו רעדן פארוואס טאקע פונקט די פאדקעסט איז גייט זיין שבעה עשר בתמוז, ס'איז א מורא'דיגע זאך, די גאנצע סיבה פארוואס אונז זעמיר אין גלות איז אויף די סאבדזשעקט פון איך דאנקן דעם אייבערשטן, אבער איך וויל צוריק גיין צו דעם ווייל אנישט גייט מיר חו ל, איך זע ער קוקט שוין אויף מיר שטרענג, איי אפאלאדזשייז, שבעה עשר בתמוז, איך עפן די סטאר, איך זע ס'איז צוועלף אזייגער, טוועלוו טערטי, און ביי די היימישע וויליאמסבורג ספעשעלי ווען ס'איז אויף לי עוועניו, ווער עסט שבעה עשר בתמוז? ווער עסט שבעה עשר בתמוז, און אויב איינער איז שוין אריין געקומען, ס'איז געווען דעמאלטס גוט הייס, קומט ער מיט א שירעם צו וואקן, ס'האט נישט גערעגנט, ער קומט צו וואקן מיט א שירעם ווייל ער האט נישט געוואלט קיינער זאל אים זעהן, און אף קאורס, און אף קאורס ס'איז נישט פאר אים. ער וואקט אריין ער פרעגט ווען עפנט איר מארגן? ער זאגט מיר ניין איך האב א ביזנעס איך קויף פאר מיין ארבעטער זאג איך אים עז פאר עז איי נאו האסטו בכלל נישט קיין דזשאב באט אגעין מיט די שמייכל און איך זע איך זע מיך האבן פארקויפט איך געב א קוק קוואדער צו צוויי איך זע איך האלט ביי טו הונדערט און פיפטי דאלערס. א צענטל. א צענטל איך האב דאס נישט געטראכט טו פיפטי פון די צוויי דריי לאנטשעס וואס איך האב פארקויפט און איי עם טינקינג טו מיי סעלף ווי קום איך דא אן צו טווענטי פייוו הונדערט. און איך נעם מיך ארום וואקן און איך נעם מיך דרייען און כ'נעם מיך קוקן אויף די טעלעפאן צו כ'האב עני מיסד קאלס, כ'קאל צוריק א מיסד קאל, כ'טראכט לאמיך זעהן צו כ'קען סעילס, דו יו וואנט עקסטענדעד ווארענטי פאר יור האוז, האסט שוין א נייע, דעמאלטס איז געווען האוז, היינט האלט'ס שוין ביי די קאר, קאר אינשורענס, יא קאר אינשורענס און דאס און יענץ, איך זעה, פלוצלינג האב איך מיך געכאפט, ס'האט גארנישט מיט כוחי ועוצם ידי. וואס איך האב געמיינט די גאנצע זיבן יאר, ארי, דו ביסט א גוטער סעילסמען און איטס יו און איטס יו און איטס יו. ס'האט גארנישט מיט מיר. דאס האט מיטן אייבערשטן. אייבערשטער האט געוואלט זאלסט האבן פרנסה, האט ער געגעבן א גוטע ווארט, דיין מאמע האט דיך אויפגעצויגן מיט א שמייכל, מיט שכוח, מיט אלעס, אבער ביי די ענד אף די דעי, דו מוזט צוקומען צום אייבערשטן. און דעטס ווען איט היט מי, וויאזוי זאגט מען עס? דעמאלטס האב איך געכאפט דעם זעץ. וואס? אזוי. אזוי. און איך העל עס קיינמאל נישט פארגעסן, איך בין אריין אין די אפיס, צוגעמאכט די טיר, קיין קאסטומערס איז עניוועי נישט דא, באט איך האב געטראכט לעט מי בי אן די סעיף סייד, און איך געב א קוק ארויף צום הימל און איך זאג באשעפער, ביז היינט האב איך געמיינט ס'איז איך, ס'איז מיך, ס'איז דאס, ס'איז יענץ, איך זע אז ס'איז דיר, באשעפער! כ'בעט דיר א טובה, מאך די אימפאסיבל פאסיבל, מאך די מירעקל איך זאל היינט אנקומען צו טווענטי פייוו האנדערט, איך וויל וויסן טאקע אייבערשטער אז דו ביסט די וואן וואס ראן די וועלט, כ'ווייס כ'בין אויפגעוואקסן מיט אמונה און בטחון און מ'פרעגט נישט קיין קשיות און גארנישט, אבער ווייז מיר עס, הראני השם חסדך ווייז מיך עס. שוין, איך בלייב שטיל, איך זעץ מיך אראפ, איך גיי עפעס זאגן קאפיטל תהלים, דעמאלטס האב איך נאך נישט געוואוסט וועלכע קאפיטל צו זאגן, האט מיך אויסגעלערנט מען זאגט קאפיטל כ, למנצח יענך השם ביום צרה, איך בין אין א מורא'דיגע צרה, יא, אזוי, טווענטי פייוו האנדרעט דאללער, ס'איז קוים א דראג לייף, די קלאק איז טיקינג. ניין, ס'איז די פאסטטאג וואס איז געווען די צרה. יא. די קלאק איז טיקינג, הונגעריג איז מען, מ'איז אנגעצויגן, און דא זע איך איך האלט נישט אין ערגעץ, און איך ווייס נאך א זאך, איך דארף צאלן וועידזשעס די וואך פאר די גוים, די גוים פרעסן, זיי ווייסן נישט, אז ס'איז שבעה עשר בתמוז און זיי ווייסן נישט, זיי ווייסן איין זאך, ביי די ענד אוו די וויק געב מיר מיין פעי, און איך זאג איך מוז אנקומען צו טווענטי פייוו הונדערט, אקעי איך טראכט צו מיר פון די טו פיפטי וועלכע גוי גיי איך צאלן און וועלכע נישט, ס'גייט אריבער צוויי מינוט די פאון קלינגט, איך קוק אויף די איידי און איך זעה ס'עפעס א פאני נומבער און איך זעה ס'איז נישט קיין היימישער פון וויליאמסבורג, איך הייב אויף און בין זיכער אז איך בין רעדי איר אפצוהאקן, קיין ווארענטי, זאגט העלאו, יא, איז סאמאן דעיר? און שוין, סאו ס'נישט קיין היימישער אויף ענגליש, און איך זאג יעס, מיי נעים איז אריה בערקאוויץ, האו קען איי העלפ יו? זאגט זי, איז דיס גריל אן לי? זאג איך יעס, אקעי, קען איי, דו יו העוו גוד פוד? זאג איך איף יו קאלד גריל אן לי איים שור יו הערד אוו אס, באט אוו קאורס ווי העוו דעלישעס פוד און עווריטינג, אקעי, זאגט זי מיר אזוי, כ'וועל זאגן אויף יודיש יא, זאגט זי מיר אז. זיי זענען א מעדיקל סענטער אינדרויסן פון וויליאמסבורג, בערך צען מינוט אוועק פון וויליאמסבורג, און זיי מאכן יעדע יאר א פארטי פאר אלע דאקטערס. זאג איך איז עס א איז עס א איז עס א דזשואיש פלעיס? זאגט זי נאו איטס נאט. זאג איך יוי דעמאלטס אפשר. זאגט זי דא דא צוואנציג דאקטוירים ניינצן דערפון זענען גוים, איינער רופט זיך אידיש. א דזשו. ער וויל כשר עסן, און ביקאוז אוו אים באשטעל איך יעדע יאר פון א אידישע פלאץ. די יאר ווען מ'האט גערעדט פריער צוזאמען, מ'האט געהאט א שמועס, מיט די דאקטערס איז געווען, און כ'האב גערעדט עספעשעלי צו דעם אידישן דאקטער, ווייל די גוים, זיי גייט נישט אן צו ס'איז א טשיז בערגער, צו ס'איז א רעגולער בערגער, צו ס'איז מעקדאנעלדס, צו ס'איז בערגער קינג, צו ס'איז עני פלאץ. זאגט די אידישע דאקטאר אז מען באשטעלט שוין זייער א לאנגע צייט פון עפעס א פלאץ אין בארא פארק צו מען קען טרעפן עפעס א היימישע פלאץ אין ווילימסבורג און זי שי לוקט איט אפ ווי אין ווילימסבורג איז דא א היימישע פלאץ און ס'האט געפאפט גריל אן לי קאלט זי מיך פרעגן צו איך קען זאג איך שור יא און איך זאג יוי באשעפער עפעס הייב איך אן צו זעהן זאג איך איז איט פאר טאדעי כ'האב נאר געוואלט הערן אז נאו נאו נאו נאו איטס נאט פאר טודעי זאג איך אקעי סאו באשעפער ס'ארבעט יא ס'ארבעט נישט באט לעט מי דזשאסט פיניש זאג איך איר סאו אויב ס'נישט פאר היינט סאו וואי יו קאלינג מי טודעי פארוואס קאלסטו מיך היינט זאגט זי די ווערטער איי העוו איך האב מיין בעל הבית'ס קרעדיט קארד ער גייט היינט ביינאכט ארויספליען קיין ארץ ישראל מארגן גייט ער נישט דא זיין סאו איך וויל יעצט פלעיסן די ארדער און איך וויל דיר יעצט באצאלן און ביי מארגן בעיסיקלי זאלסטו עס דעליווערן. און איך זאג wow אקעי זאגט זי מיר יעצט ביי אונז היימישע ווייסט מען וויל די בעיסיקס מען וויל נישט צו טייער מען וואטשט די געלט ביי זיי ספעשעלי ווען ס'איז די בעל הבית'ס קרעדיט קארד זאגט זי מיר קען יו מעיק שור דעט עווריטינג איז דאבל פארשענס זאג איך איר יו דזשאסט פאונד די רייט גיי יו רימעמבער כ'האב פריער דערציילט מיט די דאבל פילטערס זאג איך איר עווריבאדי איז גאנא געט נאט דזשאסט לאנטש ברעקפעסט לאנטש דינער, און נישט נאר פאר די דאקטערס איך גיי מאכן שור ס'שוין דא פאר זייער משפחה אהיים צו נעמען אויכעט, און איך נעם איך קלאפ מיר אזוי אויף די קיבארד און די איך האב געקלאפט האב איך געפילט ווי איך שפיל אויף א חתונה ווי א חתן איז יעצט אריין קומען עוד ישמע כ'האב עס געפילט אין די לופט און איך קלאפ און איך קלאפ און זי זאגט מיר wow you're working so hard you know what i will make sure by the end to give you a tip also און איך קלאפ פארוואס האב איך געקלאפט אזוי לאנג ווייל יעדע דיש האב איך געדארפט מאכן שור דאבל מיט

און ביי די ענד, וואס? דעזערט, קאמפאוט. איך זע אז איך פרעג שנעל די גוי זאל ארויפקומען פון אונטן, איז דא עני דעזערט? זאגט ער ער האט נישט היינט, ער גייט האבן מארגן, זאג איך יא מעיק שור פאר טאמאראו, וויפיל דארפסטו? זאג איך אים עווערי דאקטער איז גאנא איט וואן ביפאר ענד וואן עפטער, סאו עטליעסט פארטי פיפטי. אין קיצור, די לאנג סטארי שארט איז, זי געט זיך א רוף אן, פליז עד אלסאו א טווענטי פייוו דאלער טיפ, איי עפרישיעט עווריטינג זאג איך איר, איי עם די אונער, איך מיין, זאגט ער, איט דאזענט מעטער, יו קען גיוו איט עוועי, איטס מיי באס קרעדיט קארד, טווענטי פייוו דאלער טיפ און פיין, און אלסא עד פאר די קאר, זאגט זי מיר וויפיל דארף מען פאר א קאר, זאג איך איך ווייס נישט וויפיל באקסעס אפשר גוים, יו נאו וואט עד הונדרעט דאלערס און דעליווער איט טאמאראו, נאו פראבלעם, איך ענדיג איר ארדער, וואן פיפטי ניין,

כ'זאג דיר ווען מ'רעדט פון דאנקען און מ'הייבט אן צו רעדן, טרעפסט סתם א מענטש אויפן גאס, דאנקען, אה תמרה טובה, וואס איז דאס? סתם נאך א נאך א ארגענעזעישן. ווען מ'הייבט אן צו אריינצוגיין דערין און מ'פארשטייט עס, דעמאלטס ווערט עס געשמאק. מ'איז נאכנישט אריין דערין ביי ר' און זייט מען נאך ביי גרינלאנד לי. יא, סאו דו האסט געטראפן די באשעפער. דאס דאס די ווערטער וואס כ'האב געוואלט זאגן, שכוח פנחס, כ'האב כ'האב געפילט די ערשטע מאל כ'האב מיך באגעגנט, כ'האב אים געטראפן. פערפעקט. דא הייבט זיך עס אן. סאו יעצט האב איך געוויסט דער אייבערשטער איז דא. א גוטער חבר מיינער וואס איך האב מיך גראדע באקאנט געמאכט מיט אים, איך האב ארויסגעמופט קיין מאנסי, יא, און א שכן וואס איז געווארן א חבר פאר מיר, און ער האט געזען אייביג, אף קאורס מיט א שמייכל און איך קאמפלימענט און איך האב אים געזאגט פון וואו איך קום און איך האב אים געזאגט וואס איך טו יעצט, זאגט ער מיר אז ער איז אין א נורסינג האום א מענעדזשער, ער מאכט זיך א וועידזש דארט, איך בין אין א רעסטוראנט און איך מאך מיר אויכעט א וועידזש, איך מיין א בעל הבית באט מאר אר לעס א סערטען אמאונט וויפיל מענטשן קויפן דעיס, זאגט ער האו עבאוט אונז עפן מיר צוזאמען א עמעזאן ביזנעס. עמעזאן ביזנעס? זאג איך, איך קען נישט די ליין, איך בין קיינמאל נישט געווען דערין. זאגט ער מיר אז ער האט שוין עקטשולי אנגעהויבן, אויף זייער א קליינע פארנעם, סאו די אקאונט איז שוין אפן, ס'איז שוין דא קליינע סעילס, מ'רעדט דא פון פינף, צען טויזנט, פופצן טויזנט, קליינע סעילס, ער פארשטייט פון וואו איך קום און מיין בעקגראונד אז ווען איך גיי אריין אין א פלאץ האב איך נישט ליב ארויסצוגיין פאר איך ברענג עס ארויף צו די מעקס, זאגט ער, כ'מיין אז דו האסט שוין מעקסד גריל אן לי, ווייל דארפסט פארשטיין, אין וויליאמסבורג ניינטי פייוו פערסענט פון פרויען ארבעטן נישט דרייוון נישט א קאר זיי זיצן אינדערהיים, וואס טוען די היימישע פרויען? זיי נעמען קעיר פון די קינדערלעך, זיי טראגן זיי אראפ צו די באס, זיי קאכן סאפער, פיקן צוריק אויף די קינדער און טוען אלעס וואס א אידישע מאמע טוט,

איז דא קאמפעטישן אויך, סאו איך האב עס געמעקסימייזט די מעקסימום וואס איך האב געקענט, און איך האב נאך די ערשטע יאר ס'איז ארויף סעילס, צווייטע יאר סעילס, ביי די דריטע יאר האב איך מיך געזעהן די זעלבע ווי ביי די צווייטע יאר, זאג איך דעטס נאט גוד, ביקאוז יו וואנט סעילס טו גאו אפ, אויב ס'בלייבט שטיין א איד טאר נישט זיין א עומד אויב דאס הייבט אן אראפצופארן, סאו און ער האט מיך פונקט אפראוטש וועגן עמעזאן, האב איך אים געזאגט נאו פראבלעם, איך בין רעדי אריינצוגיין, איך האב געהאט אפגעסעיווט געלט דעמאלטס פון אדרמה,

וואלווי האט מיר געזאגט דעמאלטס ארי ביסט א גוטע שותף איך גיי דיך נישט אויף סאו אידער די גייסט ארויס און די געלט וואס די האסט אריינגעלייגט אדער בלייבסט די דא כ'האב געזאגט אקעי ארויסצוגיין מיט וואס כ'האב אריינגעלייגט ביקאוז איך האב געפילט דעט איי העוו טו מאוו אן דער איז נאו פוינט צו בלייבן סתם שטיין יא און אויכעט ס'איז נישט געווען אזוי גרינג כ'האב יעדן טאג געדארפט אריינדרייוון פון מאנסי, און דא האט מיר א חבר א נעיבער געזאגט אז ער וויל עפענען א עמעזאן, און ביי עמעזאן הער איך שוין נאכאמאל סקיי איז די לימיט, סאו זאג איך אקעי סאו איך קום שוין פון דארט לאמיך גיין, ניין ס'איז אמת א סטאר ווען דו האסט קענסט מאכן א סערטען אמאונט אוו סעילס מיט די מענטשן וואס וואוינען אין וויליאמסבורג, א מענטש אין בארא פארק באשטעלט נישט פון דיר, א מענטש אין פלעטבוש באשטעלט נישט, חוץ די איין מאל וואס די נורס האט באשטעלט וואס דער אייבערשטער האט זיך באוויזן. עמעזאן באשטעלן מענטשן פון די גאנצע וועלט, סאו אויב דו האסט סטאק און דו האסט גוטע קוואליטי און דו האסט גוטע ריוויוס, דען דארט איז אמת סקיי איז די לימיט, דו קענסט וואקסן פון גארנישט צו א ריזיגע ביזנעס. סאו יו סעד יעס? סאו איי סעד יעס, כ'האב געזאגט יא. סאו מ'האט עס אנגעהויבן צו טון. נאו, איך זע א אינטערעסאנטע זאך, כ'בין אריין אין עמעזאן, כ'האב עס ענעלייזד און נאך א פיו וויקס זע איך ס'דא דא א פראבלעם. וואס איז די פראבלעם פארוואס די ביזנעס וואקסט נישט? אגעין, איך ווייס ס'איז דא א באשעפער, און דא בין איך שוין געגאנגען א גאנצן צייט באשעפער, אבער איך דארף טון מיין השתדלות. וואס איז די פראבלעם מיט עמעזאן? עמעזאן איז א קאמפאני, זיי ווילן אז ווען דו קומסט ארויף אויף עמעזאן, דאס איז נישט גוגל. גוגל איז געמאכט ווען א מענטש סערטשט, למשל א מענטש, א קאסטומער גייט סערטשן, לאמיר זאגן פאר א פידזשעט ספינער, יא? סאו ער זוכט וועלכע פידזשעט ספינער איז גוט, און אויף גוגל גייט ארויפקומען אסאך קאמפאניס, גייט ווייזן אז עמעזאן למשל דו האט דאס. עמעזאן, ווען דו קומסט שוין ארויף אויף עמעזאן ווילן זיי נישט דו זאלסט סערטשן, זיי ווילן אז די פידזשעט ספינער וואס דו זוכסט, די בעסטע פרייז, די בעסטע פיקטשער, די בעסטע ריוויוס, דאס זאל ארויף קומען די ערשטע. זיי האבן אמאל געמאכט א סטאדי ווי לאנג א מענטש איז אויף עמעזאן, דעיר גאול איז א מענטש זאל זיין דארט עפעס אונטער צוויי מינוט. קומסט ארויף, געסט א קוק די ריוויוס, געסט א קוק די פרייז, געסט א קוק די פיקטשערס, די קאלערס, יא, גוגל, מענטשן קענען זיצן א שעה, באט וואנס דו האסט געפינישט סערטשן, קום יעצט ארויף צו מיך און דזשאסט קויף און גיי ווייטער.
ס'איז א זייער אינטערעסאנטע פוינט דאס, כ'האב קיינמאל נישט געכאפט, יעצט אז דו זאגסט מיר, ווען דו פורטשעסט עפעס אנליין, איז ממש סעקאנדס, זיצסט דארט דו פורטשעסט און גייסט ווייטער. סאו למשל איך זעה די מייקס, די סורדזש, יא איך בין זיכער, די שור, דו האסט געטון דיין ריסערטש פארדעם, באט ביי די טיים דו גייסט שוין ארויף קויפן, דארט ביסטו שוין נישט אזוי לאנג ווי די אלע ריסערטש וואס דו האסט געטון, סאו וואס כ'האב ריעלייזד איז אז כ'האב געהאט אייטעמס אין סטאק, און ס'האט גענומען לאנג ביז ס'האט זיך אנגעהויבן צו פארקויפן, אבער וואנס ס'האט זיך אנגעהויבן צו פארקויפן, בין איך אויסגעלאפן אזוי שנעל פון סטאק אז איך זעה מיך איך בין ליידיג פון סטאק, יעצט אז איך בין ליידיג פון סטאק און איך באשטעל פון טשיינע, סגייט אזוי, סנעמט פֿינף וואכן בערך פראדאקשן, פֿינף וואכן אן די סי, אויפן וואסער, און בערך נאך פֿינף וואכן פון ווען סקומט אריין ביז סגייט אריין אין די וועירהאוז, די פרייוועט וועירהאוז, און ביז סגייט אריין אין עמעזאן, דאס הייסט אין דריי חדשים פון ווען דו באשטעלסט עפעס ביז סגייט אריין אין עמעזאן, און אונז טרעף מיר זיך דא מיט א מעידזשער פראבלעם, יעדעס מאל עפעס הייבט שוין אן צו לויפן גוט אויף עמעזאן, און בומס, ביי די וועי דאס איז א קורס אויף סעילס, כ'האב אמאל גערעדט יא האב איך דאס מסביר געווען וואס זייער אסאך מענטשן כאפן נישט, ס'איז דא יונגעלייט זיי האבן חתונה ברוך השם, און שמחם זינגט און אלעס, און זיי האבן באקומען פֿינף טויזנט דאלער, אקעי, פארוואס זאל איך גיין זיין א ארבעטער ביי יענעם, איך וויל זיין מיין אייגענער בעל בית, סאו וואס טוען זיי, נעמען פֿינף טויזנט דאלער זיי אינוועסטן עס, האלב דערפון קען זיין פראוד, האלב דערפון קען זיין אז דו בלייבסט סטאק מיט די סחורה. די אנדערע קליינע פערסענט וואס זענען יא סוקסעספול, די פראבלעם איז אז די פֿינף טויזנט דאלער וואס ער האט אינוועסטעד, ס'הייבט זיך אן צו פארקויפן שנעל שנעל שנעל, ווייל ער האט, ער וויל ארויפקומען אויף די ערשטע פעידזש, סאו ער לייגט גוטע פיקטשערס, גוטע ריוויוס, און ער לייגט א לאו פרייז, סאו ס'פארקויפט זיך אויס שנעל. וואס געשעט נאכדעם? ער איז אוט אוו סטאק. יעצט ער דארף האבן וועידזשעס, ער דארף דאך האבן פון ווי צו לעבן, פון ווי צו צאלן זיין רענט און זיין גראסערי ביל, פאר די נעקסטע דריי חדשים האט ער גארנישט. הייבט מען אן צו בארגן, מען הייבט אן צו בארגן, נעמסטו שוין אריין נאך א שותף, און זייער אסאך פון זיי, אנפארטשענעטלי, אדער זעצן אן און טרעפן זיך שפעטער מיט דאס. סאו ס'איז זייער אימפארטענט, איינער וואס גייט אריין אין עמעזאן האט אידער א טאטע, אדער א שווער, אדער א שותף וואס ער האט, כ'וויל עס נישט אנרופן אנלימיטעד מאני, באט ער האט גענוג געלט צו קענען קויפן סטאק פאר אפאר מאל טרי מאנטס, סאו ביי די טיים דו ריעלייזט אז ס'הייבט אן צו לויפן דיין סחורה, אנשטאטס אויסצולויפן, האסטו גענוג סטאק פאר סיקס, איך האב עס געמאכט אין מיין ביזנעס סיקס מאנטס, האסט גענוג דריי חדשים אז פון ווען דו הייבסט אן ריעלייזן אז ס'נעמט זיך לויפן, האסט גענוג סטאק פאר דריי חדשים, באשטעל יעצט אין טשיינע נאכאמאל, ביי די טיים ס'לויפט אויס קומט עס אריין, הער וואס דא איז געווען. סאו איך זעה מיך דא אז יעצט דארף מיר ביידע ברענגען פרנסה, און איך זעה אז די פאר אייטעמס וואס אונז האמער, יעדעס מאל ס'הייבט אן צו לויפן און ס'לויפט אויס און איך ווארט דריי חדשים און דו פאלסט צוריק אראפ אין די רענקינג, סאו ווי גיי. סאו איך פרעג מיין שותף, זאג מיר, אויב מאני איז נישט קיין אישו. און דו ביסט שוין לענגער ווי מיר אין עמעזאן, וואס וואלסטו געטון? זאגט ער אויב מאני, נישט קיין אישו, זייער א גרינגע סעלושען איז א סמארט קי, א סמארט גיי. זאגט ער מיר זייער סימפל, אויב איך האב אפאר הונדערט טויזענט דאלער, באשטעל איך סטאק יעצט פאר א יאר צייט סטאק, געס וואט, ס'הייבט אן אויסצולויפן, נאו פראבלעם, און דריי חדשים שפעטער ארדערט מען ווייטער, איך האב א, נאו פראבלעם. זאג איך אים, דו ווייסט. איך האב געזען דעם אייבערשטן ביי גרינלאנלי ביי די טווענטי פייוו או וואן, דער זעלבער באשעפער קען דא אריינקומען אין פיקטשער, זאגט ער, יא, באט וויאזוי גייסטו באקומען אפאר הונדערט טויזנט, זאג איך, עוד חזון למועד, דער אייבערשטער וועט העלפן, און ביי די וועי, אונז האבן געהאט איין טאג צייט, מען איז אויסגעלאפן פון סטאק, זאג איך אים, סתם פאר די דזשאוק ווערד, לאמיר עפעס זען, אויב, וויפיל האלטסטו איז גענוג פאר א יאר סטאק, זאגט ער, ער וואלט באשטעלט א שיינע פאר טויזענט פון יעדע, און ביי די טיים ס'נעמט זיך לויפן, נאו פראבלעם. זאג איך אים סאו יו נאו וואט, אונז האמער לאמיר זאגן פֿארטי סעווען אייטעמס, איך וואלט באשטעלט פֿינף טויזנט פון יעדע סקיו נומבער, פֿארטי סעווען טיימס פֿייף טאוזענט, דו רעדסט דא פון א ריזיגע נומבער, ער זאגט מיר ארי איך גיי עס ניטאמאל רעכענען אויף די קאלקולעיטער ביקאוז יו טאלקינג האנדרעדס אוו טאוזענטס אוו דאלערס, כ'האב אים געזאגט א מענטש דארף טון זיין השתדלות, כ'האב אלעס אפגעשריבן און אראפגעלייגט אויפן טיש. וואן דעי, א פריידעי מארנינג, איך וועל עס קיינמאל נישט פארגעסן, איך האב געהאט דעמאלטס אין זומער תומכי שבת דאנערשטאג ביינאכט, מען דארף קער נעמען פון דעם אייבערשטנ'ס קינדער, דער אייבערשטער געבט אונז צו, מען דארף טון מידה כנגד מידה, מען דארף זיין א מענטש און געבן פאר די אנפארטשונעט וואס האבן נישט, סאו אונז פלעג מיר ארומפארן דאנערשטאג ביינאכט טון תומכי שבת, איך האב מיך געלייגט דאנערשטאג ביינאכט זייער שפעט, פרייטאג האב איך געוואוסט איז א אףף דעי, איך קען אויפשטיין אביסעלע שפעטער, בערך סעווען טערטי קלינגט מיין פאון. כ'האב דאמאלס נאך נישט געהאט טענק יו השם, וואו היינט ווייס איך אז ס'קלינגט טווענטי פאר אווערס, ביקאוז די מענטשן פון ארץ ישראל, פון לאנדן, פון ענגלאנד, פון אוסטרעליע, ווען אונז שלאפן מיר איז ביי זיי טאג, סאו ס'קלינגט, סאו איך מאך שוין היינט צוטאגס מיין פאון אויף סיילענט פאר די פאר שעה וואס איך וויל שלאפן, ביקאוז אדערווייז קאלט מען מיך א גאנצע נאכט. איך האב מיין פאון אויף סיילענט א גאנצע טאג. יא, איט וואס נאט איזי טו געט יו, כ'האב געדארפט זייער אסאך מאל דאנקען דעם אייבערשטן פאר אלעמאל וואס מ'הייבט אויף ביז כ'האב דיך געריטשט, כ'ווייס דו ביסט ברוך השם א ביזי מענטש. מיין פאון קלינגט סעווען טערטי פריידעי מארנינג און דאס איז אמת'דיג א מזל אונז זיצן מיר ביקאוז מיין הארץ ווען איך האב באקומען די פאון קאל איך האב מיך געגעבן א זעץ אראפ א חבר קאלט מיך איך האב שוין נישט גערעדט צו אים יארן לאמיר אים רופן שלום שלום קאלט מיך אאוט אוו נאו וועיר איך האב שוין נישט גערעדט צו אים פאר די לאנגעסט טיים יא ארי כ'האב דיר נאר געוואלט זאגן א גוט שבת העוו א גוד לייף. הי איז רעדי טו פוט דאון די פאון. זאג איך אים, האסט מיר געהאט געזאגט דו ווילסט ארויסקומען מיט עפעס חצות, אה, מ'וועט רעדן נאך דערפון. זאג איך אוי וויי מיר וויפיל אזייגער איז? ס'איז שוין חצות, כ'בין פארשלאפן, כ'געב א קוק אויפן זייגער, איך זעה ס'איז סעווען טערטי אין די מארנינג. וואס זאגט ער מיך יעצט גוט שבת? איך קוק, פרעג איך אים, שלום זאג מיר ביסטו יעצט אין ארץ ישראל? זאגט ער ניין, איך בין יעצט, איך פאר טאוערדס די בעיר מאונטען ברידזש. ביסט מיר א גוטע חבר, דו ביסט די לעצטע מענטש איך האב געוואלט זאגן ביי פאר איך גיי. כ'מיין אז איך בין געווען אויפן בעט באט כ'האב געטראכט יו איך קען אראפפאלן יעצט אויפן פלאור וואס איז די נעקסט סטעפ? איי נעווער הענדלד דיס קעיס ביפאר וואס טוסטו ווען דו באקומסט אזא קאל? טראכט צו א מינוט.
לייג מיך צוריק. און? און דו זעהסט שפעטער די בי די אי, די בית דלת אי? איך האב אויך נישט געוואוסט וואס צו טון איי נעווער העד סאטש א קעיס. איך האב אמאל געזאגט פאר א מענטש אויב ער וויל גיין צו די ברידזש און האט מורא עס איז אים שווער, עס איז אים שווער, און ער האט מורא, קען ער אייביג נעמען די טאנעל. סאו וואס איך האב געטון איז, דער אייבערשטער האט מיר אריינגעשיקט דעמאלטס, אגעין איך בין נאנט מיט חיל'ן, אונז קען מיר זיך שוין פון יארן, סאו איך האב גענומען אביסעלע יומער פון אים, און די דארק יומער וואס מ'זאגט, און איך געב א זאג, שלום איין מינוט, פאר דו טוסט א גוטע זאך, קום מיך אויפפיקן, איך וויל גיין צוזאמען מיט דיך. איי וואנט טו גאו טאגעדער וויט יו, וואטס די. און איך האב געזען גראד כ'האב עפעס עפעס אויפגעבראכן דעם אייז, און ער זאגט מיר ארי דאס איז נישט קיין דזשאוק, ס'איז אמת, זאג איך אים ס'איז אויך נישט קיין דזשאוק, ס'איז אמת, זאג איך אים טו מיר נאר א טובה, ביסט אויפן וועג יא? אפשר סטאפסטו די קאר פאר צוויי מינוט און אונז רעדן מיר? זאג איך אים ס'איז סעווען טערטי אין די מארנינג איך בין אויסגערוהט, איך האב נישט געוויסט איך בין אויף צו איך שלאף, איך בין אויסגערוהט און אונז האמיר צייט ביז שבת לאמיך רעדן מיט דיר פאר אפאר מינוט. דערציילט ער מיך נעבעך וואס די אינגערמאן גייט אריבער, און אין א נאטשעל וויאזוי מען זאגט, וויאזוי זאגט מען עס? אין א קורצע וועי זאגט ער מיר נעבעך זיין ווייב איז איז איז איז אויסמאל געפארן און ער וואוינט אין א היימישע געגנט און זי טוט נעבעך זאכן אן פורפעס שבת אים וויי צו טון און נעבעך אנשטאט צו שרייען אויף איר שרייט מען אויף אים ווי למשל, אויף קיין שום איד נישט געזאגט, זי נעמט די קאר שבת, דווקא די צייט ווען ער זי ווייסט אז מענטשן וואקן אריבער און גייען אין שול ניין טערטי און ער קומט ארויס און ער וויל איר נעבעך זאגן טו עס נישט און מען שרייט אויף אים אויף שלום שלום ביסטו מחלל שבת זאגט ער איך איך האלט ביי א פוינט ווי איך קען נישט מער מען פארשעמט מיך איבעראל פרנסה האט ער נישט געהעריג חובות האט ער איבערן קאפ זאגט ער וואס דארף איך דאס און אנפארטשענעטלי זייער אסאך מענטשן דרייען זיך ארום און אגעין מ'וועט באלד צוריק קומען צו דעם אז אז ווען זיי לעבן נישט א לעבן מיט גרעטיטוט און אנשטאט צו קוקן אויף אלע זאכן וואס מ'האט יא און מ'קוקט נאר א גאנצע צייט וואס מ'האט נישט און ער האט טאקע געהאט אפאר שווערע זאכן איז אוטאמעטיקלי ער געפילט אז דא ענדיגט זיך עס. קיצור איך האב אנגעהויבן צו רעדן צו אים כ'האב אים געזאגט. כ'על דיר פארשאפן א פרנסה, כ'על דיר פארשאפן דאס, כ'על דיר פארשאפן יענץ, געב עס א טשענס, ס'איז די ערשטע מאל וואס אונז רעדן מיר אין אפאר יאר, ברוך השם דער אייבערשטער האט מיך געהאלפן, איך האב אים נישט געזאגט אז איך קען אויך נוצן א ישועה אין ביזנעס, אבער איך זאג אים דער אייבערשטער האט מיך געהאלפן איך קען טרייען דיך צו העלפן, זאגט ער די ערשטע זאך וואס ער דארף, אויב איך וויל נישט אז חס ושלום ס'זאל געשען דאס וואס ער וויל געשען, ער דארף א אנדערע הויז. ער מוז קודם אוועק מופן אין א אנדערע געגנט און נישט צו זיין צוזאמען מיט איר. זאל נישט זיין מיטן פראבלעם. מיט די פראבלעם, ער וויל אוועק גיין פון די פראבלעם. אקעי, סאו איך דארף אים יעצט ערלעדיגן א הויז. ער זאגט מיר ער האט נישט קיין פעני צו די נשמה, איך וועל אים מוזן געבן עפעס אפאר טויזענט דאלער, ער זאל פילן אז ער איז נישט אויסגעליידיגט אינגאנצן. און ער זאגט מיר איך קען נישט גיין אין קיין איין גראסערי שאפינג, ביקאז איך בין מעקסד אוט איבעראל. סאו. כ'קאל שנעל אן א שותף. טרעפסט א נייע געגנט. וואס? טרעפסט א נייע געגנט פון גראסעריס. איך וואלט עס נישט רעקאמענדעד. באט איך הער, איך הער, דעמאלטס האב איך ענק נאכנישט געקענט. נו? סאו וואס, סאו, איך האב אנגעקאלט מיין שותף און איך זאג אים, ס'איז מיר יעצט בייגעפאלן זאג איך אים, ס'שטייט, וויאזוי שטייט נאר, אז אם אתה משמח שלי, דו קענסט נעמען פון מיינע, וועל איך קען נעמען פון דיינע. זאג איך פאר מיין שותף, דו ווייסט, אונז זעמיר דא, אונז וויל מיר וואקסן אין ביזנעס, דו ווייסט, און איך הייב אמאל אן צו וויינען ווען דער אייבערשטער האט זיך באוויזן מיט די טווענטי פייוו או וואן אין גרינלי, דער אייבערשטער קען דא מאכן א נס אויכעט, איך זאג דיר, לאמיר אים העלפן. זאגט ער, וויפיל דארף ער? זאג איך אים, כ'האב אנגעקאלט א פרוי וואס טוט אין רענטלס, האט זי געזאגט, זי קען אים נישט, סאו זי דארף טו מאנטס סעקיוריטי, זי דארף טו מאנטס רענט אפפראנט, און. וויבאלד איך קאל איר ערב שבת דארף מען אויפקלינען און דאס דארף איך באצאלן יעצט פאר א גויטע זאג איך, איך ברענג דיר א אנלימיטעד טשעק, איז צען טויזענט דאלער גענוג? דעמאלטס איז נאך געווען מאנסי בערך פופצן הונדערט דאלער רענט, ס'איז נאך געווען גאנץ ביליג קאמפעירד צו היינט, סאו צען טויזענט דאלער קאווערט אלעס? יא! און מיין שותף זאגט מיר ער איז מסכים צו זיין א שותף, און מען נעמט עס ארויס אין די ביזנעס די ביסל געלט וואס איז שוין געווען, און דאס גייט דאס גייט גיין צו די פאר אים פאר שלום. פיין, נאך אזוי לאנג גערעדן און איך האב ממש כ'האב גערעדט צו אים נאכאמאל און נאכאמאל אז אז ס'דא זייער אסאך מענטשן אין זיין סיטועשן און און ישועת השם כהרף עין און און דער אייבערשטער קען העלפן און איך האב נאך דעמאלטס נישט כ'האב געוואוסט אבאוט כ'האב געזאגט מ'דארף זיין מ'דארף שמייכלען זאגט ער ווי אזוי קען איך שמייכלען גארנישט האב איך נישט לאנג סטארי שארט איך האב אים גענומען אריינגעלייגט אין א אנדערע הויז ער איז געבליבן דא. יענע פרייטאג האב איך געמאכט א דעסיזשען. כ'בין אריין אין מיין קאר, כ'האב געפילט ווי מיין קאפ גייט ממש פלאצן. כ'האב נישט געוואוסט צו איך פיל דערהויבן, צו כ'האב געפילט אזוי ווי אז איך דארף יעצט טעראפי, ווייל איך מיין ס'איז א זאך וואס כ'האב נאך קיינמאל נישט געטון. כ'זעץ מיך אריין אין קאר, איך פאר אין א פלאץ ווי ס'איז נישט געווען צופיל מענטשן, און איך זאג, באשעפער, דו געדענקסט דו ביסט געקומען פאר מיר ביי גרינלי ווען איך האב דיך געדארפט? דו ווייסט איך האב יעצט געגעבן צען טויזנט דאלער, נישט פאר מיר, פאר דיין קינד, באשעפער. אונז זעמיר אלע דיינע קינדער, כ'האב עס געגעבן פאר דיין קינד, איך דארף יעצט א מורא'דיגע זאך אין ביזנעס, יעדער זאגט מיר ס'איז אימפאסיבל, באשעפער אבער דו האסט מיר שוין געוויזן די אימפאסיבל איז פאסיבל, ביי די וועי די ווארט אימפאסיבל אז דו צוטיילסט עס איים פאסיבל, מיטן אייבערשטן די איי, דער באשעפער איז דאך די אחד יחיד ומיוחד, מיטן אייבערשטן איז אלעס פאסיבל, ס'איז נישטא אזא זאך אימפאסיבל, זאג איך באשעפער מאך די נס, און איך פיל פשוט אזוי ווי דער אייבערשטער זאגט מיר אזוי ווי, אקעי וואס דארפסטו, טוה טוה דיין השתדלות, איך וועל טון די איבריגע, איך נעם ארויס שנעל א טעבלעט, און איך, איך האב נישט געפרעגט מיין שותף דאס פארדעם, איך שיק שנעל א אימעיל פאר די חברה'מאן אין טשיינע. און איך שרייב אים א לאנגע מעסעדזש, און אגעין איך האב געפילט פשוט ווי דער אייבערשטער העלפט מיך צו, און איך שרייב אים, מעט, היי מעט, אונז אונז טוען מיר שוין אפאר א פאר א שיינע פאר חדשים צו פאר א שיינע פאר יאר, כ'געדענק נישט די עקזעקט טיימינג און די ווערטער, פאר א שטיק צייט אונז טוען מיר ביזנעס, דו זעסט ווען דו דארפסט געלט אונז שיק מיר דר'ס אן טיים, אונז זעמיר יעצט א קליינע קאמפאני אונז וויל מיר וואקסן, די וועג וויאזוי ס'גייט יעצט זעה איך גיי איך נישט וואקסן, די אנלי וועי וואס כ'האב געטון א לאט אוו ריסערטש וויאזוי איך קען וואקסן איז איז אז איך באשטעל פון אלע פארטי סעווען אייטעמס פֿינף טויזנט שטיק און הער מיין חוצפה וואס איך בעט פון אים שיק מיר עס ארויס פרי אוו טשארדזש אויף בארג און איך וועל עס פארקויפן און איך וועל האבן די געלט וועל איך דיר אנהייבן צוריקצוצאלן.

איך ווייס פֿינף פיר זעקס צוויי, איך געב עס א לייג צוזאם און איך זאג דיר עס, באט נאך פאר די מענטש ענדיגט די סענטענס זאג איך אים שוין דאס, אגעין פון אלס קינד, כהאב קיינמאל נישט געוויסט פארוואס דער אייבערשטער מיר געבן די נעיטשער, איך עפן א סידור קוק איך אויכעט, עני פלאץ ווי איך עפן אויף, למשל כהאב יעצט דא געעפנט.

ניין איך רעד אז דו ביסט א ביסט א מעטהע. רעגולער רעגולער מעט, קליין קליינע נאמבערס, עסט אנהייבן צו גיין מיט גרעסערע נאמבערס, למשל עסט מיך פרעגן למשל וואן סיקסטי פייוו פלאס וואן סעווענטי ניין עלעך דארפן טראכטן, באט באט באט ביי דעם למשל איז עס זייער אינטערעסאנט, קענסט מיר עס זאגן אין אידיש, ענגליש און לשון קודש, ווערטער, סענטענסעס, מיינע פארטנערס ווייסן, זיי ווילן עפעס ספעלן, למשל, אונז האמיר עפעס א, לאמיר זאגן אין מאנראו, יא, פרעגן זיי, זאג מיר ווי אזוי ספעלט מען מאנראו, זאג איך זעקס, זאגן זיי וואס זעקס, זאג איך MONROE, מאנסי, זאג איך זעקס, ספרינג וועלי,

האב איך שוין געהערט אמאל, און ווען איך הער א ווארט, איך גיי נישט גיין ווייטער ביז ווען איך קען די ווארט ישר והפוך און איך קען אלע אותיות פון די ווארט, און איך ווייס וויפיל אותיות ס'האט, למשל, כ'וועל דיר געבן א עקזעמפל. איך וועל דיר געבן א גרינגע ווארט. אוי. סופערקאליפראזשעליסטיקאקסיאלידאזיס. סאו איך קען דיר זאגן מיליאן, רייט? ביקאוז קיינער וועט נישט וויסן די ענטפער. באט למשל איך גיי דיר, איך זע דא די ווערטער, יא? איך דאנק דיר באשעפער. סאו ווען איינער דאנקט דעם אייבערשטן איז גוט. סאו איך דאנק דיר באשעפער איז א טאטעל פון זיבעצן. סאו וואס איך טו איז. וואס? ס'איז טוב. יא. סאו ביי מיר אין קאפ, איך האב קיינמאל נישט פארגעסן, קענסט מיר פרעגן אינמיטן שלאפן, איך דאנק דיר באשעפער, ווייס איך איז זיבעצן. דאנקען ברענגט גוטס. סאו אגעין, איך איך שטעל צאם אפאר זאכן. סאו דיין מיינד איז אנגעפילט מיט מיליאן פאלדערס, אדער מיליאנס אוו פאלדערס, פון אלע מיני. יעדע ווארט, אויב דו וועסט מיר כאפן ביי א ווארט מיט א טעות, קען זיין איינס פון צוויי זאכן, אדער האב איך נאכנישט געהערט די ווארט, אדער ספעלט מען די ווארט למשל, כ'וועל דיר געבן א קליינע עקזעמפל, פאוזן, כ'האב געדארפט טראכטן פארוואס, פאוזן איז דא מענטשן וואס קענען עס ספעלן אן די עין, פיי אלף זיין נון. למשל, וויאזוי הייסטו? וואס איז דיין לעצטע נאמען? מילשטיין. אקעי. מילשטיין איז א פערפעקט עקזעמפל. סאו, סתם ווען איך זאג עס, איז עס אכט אותיות. רייט? מילשטיין, די וועג וויאזוי איך קוק עס אן, ווייל שטיין איז פֿינף, מיל איז דרײַ. ס'קען אבער זיין אז ס'איז מיל, סאו ס'קען זיין אז ס'איז אידער מ י י ל, ס'קען זיין מ י ו ל, באט למשל, אגעין, איך האב נאך קיינמאל נישט געהערט די נאמען, ס'איז זייער אינטערעסאנט, מאוסט נעמען האב איך שוין געהערט. יאקאבאוויטש. איז אויך א גוטע נאמען. סאו, זעהסט למשל, א פערפעקט עקזעמפל, יאקאבאוויטש למשל, האט אויכעט, ס'קען צולייגן א ו', ס'קען עס מאכן עלף, ס'קען זיין צען. למשל.

ו' איז נאר זעקס. למשל איך קוק אן די ווערטער אין עוד מלבדו, יא? איז עלף, יא? ווייל איך זע דא די דריי און דריי איז זעקס, און איך זע די פינף, זעקס און פינף איז עלף. ס'איז זייער סימפל. אגעין, עספעשעלי א ווארט וואס כ'האב שוין געזען איין מאל, עכט, נארמעלי האב איך עס. באט אגעין, וואס? אספקלריה?

טאגעדער? סיקס טערטין. די אימעיל האט גענומען ביי די וועי לענגער ווי אונז האמיר יעצט גערעדט, ס'איז געווען א פערפעקט דעיס, און איך שרייב אים זייער קלאר ארויס, איך מיין ס'שטייט אז פאר משיח קומט איז חוצפה יסגא, סאו כהאב נישט ארויסגעשריבן אינגאנצן אומזיסט, כהאב געשריבן שיק עס ארויס וויטאוט מעקינג א פעימענט, און ווען ס'קומט אן וועל איך דיר באצאלן, יעצט אויב עניבאדי וואס ארבעט מיט טשיינע ווייסט א אינטערעסאנטע זאך. טשיינע שיקט נישט ארויס פאר ס'אויסגעצאלט אינגאנצן. ס'מיינט אזוי, דו מאכסט א ארדער, ס'ווערט צוטיילט אין דריי חלקים, דו באשטעלסט די ארדער נאך פאר עניבאדי הייבט אן צו ארבעטן אויף דיין פראדוקט, דארפסטו געבן קודם דרײַסיק פערסענט צו טערטי טרי פערסענט, וואטעווער יו וואנט טו קאל איט, רייט? לאמיר זאגן מ'צוטיילט עס אין דריי חלקים, לאמיר גיין אזוי, אז דיין ארדער איז דרײַסיק טויזנט דאלער, צען טויזנט דאלער פאר מ'טאטשט א מאשין, צען טויזנט דאלער גראד ווען זיי זאגן דיר אז זיי האלטן שוין ביים ענדיגן די ארדער, סענד די סעקאנד פעימענט, ווען זיי זאגן אז זיי שיקן עס ארויס אויפן שיף, דארף קומען די דריטע פעימענט, אגעין, נארמעלי, איך רעד נישט פון קיין אויסנאם. ביי מעיל באקומסטו א שלאס? נאר, טאקע. א וואס? א וואס?

פארדעם די פֿינף טויזנט אייטעמס פון איטש, ס'איז דא זאכן וואס קאסטן דרײַסיק דאלער א פאפ, ס'איז דא וואס קאסטן זיבעציק דאלער און הונדערט דאלער, דא פֿינף טויזנט טיימס הונדערט דאלער למשל, יא? ס'איז פֿינף הונדערט טויזנט. באט אגעין, ס'איז מאוסטלי געווען ביליגערע אייטעמס, ווייל כ'האב געוואלט, די ביליגער ס'איז, די מער איך קען מיך שפילן אויף עמעזאן, און ס'איז אויכעט גרינגער, ווי גיין זיצן מיט גרויסע באלקי אייטעמס, ווייל דעמאלטס האסטו די סטארעדזש פיס מיט אלעס. פיין, ס'איז געווען ביליגערע אייטעמס, אבער ווען מ'רעדט פון פֿינף טויזנט טיימס פֿארטי סעווען, עסט שוין הערן די נומבער. איך טייפ אים אפ דעם אימעיל, פאר איך דריק סענד זאג איך באשעפער, געדענק, איך האב קעיר גענומען פון דיין קינד, דו נעם קעיר פון מיך, אזוי ווי דו האסט קעיר גענומען פונעם גריל אנליין, איך האב געזען אז דו ביסט דא, ווייז עס יעצט נישט נאר פאר מיר, פאר מיין פארטנער אויכעט, און אם ירצה השם, איך וועל קענען ווייטער העלפן גרויס מאכן דיין נאמען. איי העד נאו איידיע צו עפעס גייט צו, כ'האב געדריקט סענד, איך האב עס נישט דערציילט פאר מיין שותף, ביקאוז כ'בין געווען זיכער ער גייט מיר זאגן ארי פעק יור בעגס, איך מיין וואס האסטו געטון, דו האסט מיר אוועקגעהארגעט, ביסט משוגע, מ'טאר עס ניטאמאל טון מיט זיי, ביקאוז זיי פארלירן טראסט, מוצאי שבת איך עפן מיין פאון. און ס'קומט אריין האסט באקומען א אימעיל אווער שבת, און פאר א אימעיל ס'לכאורה ספעם, און ניין איך זע אז די אימעיל קומט פון טשיינע, איך עפען עס און איך גיי אזוי. איך וויל נישט זעהן, ס'עקזיסט נישט. איך שטיי ווייט, סיקס פיט וויי, און מ'האלט דעמאלטס נאך אין קאראנע, איך ציטער וואס דא שטייט ער גייט מיר שרייבן ארי פליז דעליט מיי נאמבער, און איך זע ס'איז צוריק געקומען א מגילה.

די פערצן אותיות ביי מיר מינס א לאט. קאווע איז נישט וואס איז מטעם. קענסט מיר פייערן נאו ווען איך ענדיג מיין שמועס היינט ביינאכט באט ביז ווען איך בין נישט פיניש קען יעדער גיין. און כ'זעה די מגילה און דא שטייט אזוי היי ארי און ער הייבט מיר אן צו שרייבן. אלעס וואס דו האסט מיר געשריבן ביז די ארדער איז אמת, אונז טוהן מיר א לאנגע צייט ביזנעס, און אונז וואקסט מיר צוזאמען און אלעס, און איך זעה שוין אקעי נו לאמיך שוין זעהן די באטטאם ליין אזוי ווי דו סמירסט דאס, און ער שרייבט ווען יו סענד מי די אימעיל שרייבט ער מיר די ווערטער, איך האב נישט געוויסט צו דו מיינסט אמת'דיג צו נישט, באט ווענעווער איך האב גערעדט מיט דיר האב איך געזעהן דו ביזט א האנעסט מענטש, און איך האב פארשטאנען דאס, יעצט איך האב פשוט מורא געהאט דארט זייער באלבאס איז ממש להבדיל ווי א, כ'ווייס נישט וואס צו זאגן, א גאט ביי זיי. זיי האבן מורא פון אים ווייל זיי ווייסן דער באלבאס געט זיי פרנסה. זיי ווייסן נישט דאס וואס איך ווייס שוין יעצט אז דער באשעפער געט פרנסה. זיי האלטן אז די באלבאס געט אים. און ער זאגט מיר איך האב פשוט מורא געהאט, איך האב שוין מסכים געווען אפשר, כ'האב מורא געהאט אבער צו גיין צו מיין באלבאס מיט דעם. באט. איי קעפט אן פושינג מיי סעלף דו האסט מיר דא געשריבן אזויפיל קאמפלימענטס און האסט מיר אזוי באדאנקט און אלעס, כ'האב דיר נישט געקענט אפזאגן אדער עטליסט צוריקשרייבן א אימעיל פאר פאר איך גיי צו מיין באלבאס. כ'קום אריין צו מיין באלבאס און איך הייב אים אן מסביר צו זיין איך דיל דא מיט א קאמפאני, ס'איז א אידישע קאמפאני און זיי באצאלן אייביג אן טיים און זיי ווילן וואקסן צוזאמען און די באלבאס זאגט אים קאנטיניו, קאנטיניו, קאנטיניו, ער ענדיגט רעדן פרעגט אים די באס, סאו וואטס די פראבלעם? דא איט. דער טשייניז גוי שרייבט מיך אין די אימעיל איי קאדענט בעליוו איט! זאגט ער מיין באלבאס האט נאר געזאגט די ווערטער, מעט דו יו טראסט דעם? און ער געט בעל כרחך יא און ער זאגט יעס! סאו איף יו טראסט דעם דען איי טראסט דעם דען וויי נאט דו איט? און דעי גאנע גראו טאגעדער וויט אס ביקאוז זיי גייען באשטעלן דא יעצט פאר אפאר הונדערט טויזענט דאלער און זיי גייען ווערן א גרויסע קאמפעני. די בעל הבית האט נאר געבעטן איין קאנדישן, פליז לאז מיך, שרייב מיר צוריק אין א אימעיל וואס דיין פלאן איז וויאזוי און ווען א פעימענט פלאן. טעקניקלי מיינט עס גארנישט ביקאוז וואנס ער שיקט ארויס די קאנטעינערס און ס'קומט אן צו מיר, וואס? ער גייט נישט קומען קיין אמעריקע און ער גייט מיך נישט רופן אין קאורט אין טשיינע, איך קען טעקניקלי האלטן די סחורה באט אגעין ברוך השם איך בין א אנעסט מענטש און מיין שותף איז א אנעסט מענטש איך גיי עס נישט טון. כ'האב אים צוריק געשריבן רייט דעם מוצאי שבת, די פלאן איז זייער סימפל, ס'הייבט זיך אן צו פארקויפן די סחורה, וויאזוי די סחורה פארקויפט זיך וועל איך נעמען א חלק פאר מיר צו קענען ווייטער אנגיין מיט די ביזנעס, א חלק וועט גיין פאר דיר, און אזוי וועט מען וואקסן צוזאמען, הוידל בוידל, בעיסיק, כ'האב אים געשריבן אזוי ווי איך האף ס'גייט זיך פארקויפן און ער שרייבט מיר צוריק נאו פראבלעם. פינף וואכן שפעטער איז געווען דריי פערציג פיסיגע קאנטעינערס אויפן וואסער וויטאוט פוטינג דאון א פעני אפפראנט, און דו ווייסט איך בין גוט מיט נאמבערס סאו איך גיי דיר זאגן די נאמבער ווייל ס'גייט נישט ארויס פון מיין קאפ, פייוו האנדרעד טווענטי עיט טאוזענד עיט האנדרעד פיפטי טו דאלערס און סיקסטי ניין סענטס, אגעין, פייוו טו עיט עיט פייוו טו סיקס ניין. כ'וועל דאס קיינמאל נישט פארגעסן. די ביל אוו לעידינג. א ביל אוו לעידינג. יא. זאג עס איבער נאכאמאל. BOL. יא. בראדער אין לאו און דאס. ביל אוו לעידינג. ער שיקט מיר דאס פייוו טווענטי עיט, עיט פיפטי טו, סיקסטי ניין. דו רעדסט דא איבער א האלב מיליאן דאלער האט ער ארויסגעשיקט, וויאזוי זאגט מען עס אין לשון קודש? על קרן הצבי. כ'האב אמאל גערעדט מיט ר' אלימלך בידערמאן האט ער מיר געזאגט ענק די מענטשן פון טענק יו השם איך דאנק די באשעפער זענען מקטני אמונה. כ'האב מיך אנגערופן וואס הייסט? מען דאנקט מען זעט דעם אייבערשטן און מען זעט מורא'דיגע ניסים. זאגט ער דאס וויל איך דיר זאגן ס'איז אמת א מענטש וואס דאנקט נישט זעט נישט אים קוקט אויס חושך. ער מוז זאגן יעדן טאג די אני מאמין מיט א אמת'דיגקייט, איך זע נישט אבער איך גלייב. ער אזא מ... ווען ענק ענק זעען עס ווען ענק זאגן די אני מאמין ס'איז דאס מקטני אמונה ביקאוז ענק זעען עס ריגארדלעס. ער האט געוואלט ארויסברענגען אז. ער האט מיר געגעבן אזוי ווי א קלאפ אזוי ווי קאנטיניו דואינג וואט יור דואינג דעיס דעיס איז מוראדיג. לאמיר גיין דא צוריק צו מעט, ער האט מיר ארויסגעשיקט דריי קאנטעינערס פרי אף טשארדזש, ס'איז אנגעקומען אונז האבמיר נישט געוואוסט ווייסט. כ'האב עס געעפנט ס'איז געווען ליידיג. ס'איז עקטשעלי געווען, מ'ציילט אייביג אפ, זיי האבן אזוי שנעל געארבעט אז נארמעלי לייגן זיי למשל הונדערט אין א באקס, זיי האבן געוואלט מאכן שור אזוי, עס איז געווען וואן אוו וואן, וואן אוו טו, וואן אוו טרי, עס איז נישט געווען ווייניג, עס איז געווען, עס איז געווען מורא'דיג, און ברוך השם אונז האבן מיר אנגעהויבן און זאכן זענען געפארן, יעצט ביסט ארויף אויף די ערשטע פעידזש, ביסט אריינגעקומען מיט די בעסטע פרייז, ביסט אריינגעקומען מיט די מערסטע רעוויוס און אלעס, ס'האט זיך אנגעהויבן צו פארקויפן, און איך האב געהאט סטאק פאר א יאר צייט. נאך צוויי דריי חדשים ווען כ'האב געזען די וועג וויאזוי ס'גייט האב איך רייט עוועי אים געזאגט איך וויל נאך א ארדער באט ס'מוז שוין נישט זיין דעי אמאונט יעצט זאל עס נאר זיין א קלענערע אמאונט און אוו קאורס כ'האב אים געשיקט א קליינע פעימענט און געגאנגען ווייטער און ווייטער און ווייטער און ברוך השם ס'איז געווארן א מורא'דיגע סוקסעספול עמעזאן ביזנעס. און די עמעזאן ביזנעס איז געגאנגען טו א פוינט ווי ברוך השם ס'איז איבערגעבליבן יעדע חודש געלט עקסטער, יא צאלסט די דיינע ארבעטערס, צאלסט דאס און ס'איז איבערגעבליבן געלט, סאו וואס טוסטו מיט די איבעריגע געלט? איז איז אונז האבן מיר געטראפן א אנדערע גוטע חבר מיט וועם אונז טוען מיר תומכי שבת און ער האט אונז געזאגט אז ער טוט אין ריעל עסטעיט און ער האט יעצט א בילדינג וואס ער זוכט אפאר הונדערט טויזענט דאלער, אונז האבן מיר געהאט אפאר הונדערט טויזענט דאלער עקסטער, און מ'האט אנגעהויבן מיט איין בילדינג, און מ'איז געגאנגען פון איין בילדינג, נאכדעם נאך א בילדינג, און נאך א בילדינג, איך גיי צוריק יעצט אפאר יאר צוריק, ווען די רעיטס איז געווען זייער לאו, און די בענקס האבן דיך פשוט געגעבן די געלט, עיטי פערסענט, טערטי יערס אמארטיזעישן, טרי פערסענט, איי מין ריעלי קליינע נאמבערס, וואס צו קויפן א בילדינג פון אפאר מיליאן דאלער, ווען זיי געבן דיר אַכציק פערסענט דארפסטו אראפ לייגן ממש א קליינעקייט למשל ביי א מיליאן דאלערדיגע בילדינג צוואַנציק פערסענט איז צוויי הונדערט טויזענט דאלער און יעצט ווען דו רעדסט דא פון דרײַ שותפים מען האט דא גערעדט פון ממש און מען האט געקויפט אזוי אפאר בילדינגס און מען האט געקויפט אזוי אפאר בילדינגס און מען האט אנגעהויבן אונז האבן מיר זיך איין טאג געזעהן אז איך טוה שוין באלד מער ריעל עסטעיט ווי עמעזאן, סאו וואטס וואטס גאוינג אן היר? יעצט מ'זאגט מ'טאנצט נישט אויף צוויי חתונות אין איין נאכט, איך מיין. ביי זינגערס גראדע און ביי גראמער זעה איך עס היינט איז געווארן זייער א פאפיולער זאך, אויף איין נאכט קען ער למשל זינגען ביי די חופה און נאכדעם קען מען זינגען שפעטער ביי גראמען, יא, שוין געהאט אזא זאך. אזוי ווי א קארסעוויס. א וואס? אזוי ווי א קארסעוויס. אז וואס? אה, מען נעמט מיינע פלאץ אין צווייטן. אה. אבער אין ביזנעס האב איך אייביג געוואוסט סטיק טו וואן. איך האב אביסל מורא געהאט, כ'האב מורא געהאט, איך האב מורא אז אדער בין איך דא אדער בין איך דא, איך קען נישט זיין ביי ביידע פולי, און איך בין אייביג געווען מיט מיין מיינדסעט ווען איך לייג מיך אריין אין עפעס וויל איך גיין אלל די וועי, און דא פיל איך אקעי איך לייג מיך אריין דא, אקעי באט מארגן קום מ'גייט קוקן א נייע בילדינג, אקעי יעצט קומט דא, און כ'האב געפילט ווי איך הייב אן אביסל. סאו יעדן טאג גייסטו צו א צווייטע חתונה? אה וואס? אקעי, ביז ס'קומט צו א פוינט ווי, סאו, וואט, דא קומט אריין, דא דא איז מיין טוירנינג פוינט פון פון ווי זאכן האבן זיך אנגעהויבן, סאו מיין שותף זאגט מיר איין טאג, מ, לאמיר לאמיר גיין קודם א מינוט ווייטער מיט די ריעל עסטעיט, כ'וועל צוריקקומען צו יענץ ווייל יענץ גייט אריינברענגען די גאנצע דאס, איז. מיין אנדערע שותף האט מיר געבעטן, אקעי ארי, סאך מאל אונז קויפן מיר בילדינגס אין פענסילוועניע, האו אבאוט האלט דיינע אויגן אפן, ווען זעסטו אמאל א בילדינג אדער א הויז אדער עפעס פאר סעיל לאקאל, איז אויב ס'איז נישט פאר סעיל ביי א בראוקער, נאר פאר סעיל ביי אונער, ווייל ביי א בראוקער פארשטייסט א אונער ווייסט נישט אסאך מאל די פרייז. ס'איז געווען א פרייטאג, ס'איז געווען ווינטער, די זמן איז זייער פרי, די זמן איז שוין דארט פיר אזייגער, איך בין אהיים געקומען פון ארבעט און עס איז געווען בערך איינס אזייגער, און מיין ווייב זאגט מיר אז איינע פון מיינע קינדער פילט נישט אזוי גוט, און איך טראכט צו מיר, מממ, פילט נישט גוט, ס'איז יעצט איינס אזייגער, ס'איז נאכמיטאג, און איך געב א זאג אזוי, איך האב עס שוין שטילערהייט פון מיר אנגעהויבן צו זאגן, עספעשעלי נאך די צווייטע נס וואס די טשיינע חברה האבן ארויסגעשיקט דאס, האב איך אנגעהויבן שטילערהייט ביי מיר אייביג צו זאגן, שקויעך באשעפער. כ'דאנק די באשעפער, טענק יו השם, שטילערהייט פאר מיר. און אגעין, ווען מען זאגט שקויעך באשעפער, א דאנק ברענגט א דאנק. עס ווערט נאכגעברענגט, איך מיין פון די תפארת שלמה, ואתה אמרת היטב, איטיב עמך. ווען א מענטש זאגט, ס'איז גוט, זאגט דער אייבערשטער, דו מיינסט ס'איז גוט, איטיב עמך, איך וועל דיך געבן אסאך מער, אז זאלסט מיך קענען זאגן מער מאל שקויעך. און סלאולי האט זיך עס אריינגעפראגרעמט אין מיין מיינד, און איך האב געזען, מען גייט פון איין הויז צום צווייטן, פון איין בילדינג צום צווייטן, זאכן פארן, און איך האב שוין געוואוסט ביי נאו אז ס'איז נישט כחי ועוצם ידי, ווייל ס'קען אנקומען איין שבעה עשר בתמוז און איך זעה מיך ביי טו פיפטי, אבער אויב איך נעם אריין דעם אייבערשטן זעה איך מיך ביי טווענטי פייוו או וואן, סאו דא האב איך געוואוסט, אקעי מיין קינד פילט נישט גוט, ס'איז ווינטער, איך דארף נאך אסאך זאכן ערלעדיגן, שקויעך באשעפער. איך האב געוואוינט דעמאלטס נישט ווייט פון סקווער, מען פארט אראפ די פארטי פייוו אין ספרינג וועלי, מען פארט אראפ די פארטי פייוו טאוערדס רפואה העלט סענטער, אויפן וועג, פלוצלינג זעה איך א גרויסע סיין א הערליכע הויז פאר סעיל ביי אונער, איך גיי א זאג באשעפער, הערסט? מיין קינד פילט נישט גוט און איך האב שיעור קאמפלעינט, דו האסט געוואלט אז איך זאל פארן יעצט צו רפואה העלט סענטער, איך גיי און איך קאל אן, פאר סעיל ביי אונער, הייבט אויף א פרוי, זי זאגט איר נאמען איז סוזען, אקעי, איך דערצייל דיר די מעשה אזוי ווי ס'איז, סאו איך וויל נישט טוישן די נאמען, סוזען, זאג איך, זאגט זי העלאו, וואס זאל איך קענען, זאג איך איר, אז איך בין דא יעצט אויפן וועג מיט א קינד צום דאקטער, און ס'איז מיר שווער, זי זאגט מיר איך בין דא, זאג איך, יא אבער איך גיי יעצט מיט א קינד צום דאקטער, ס'איז מיר שווער יעצט צו קומען קוקן די הויז. איך וויל הערן פון וואס מען רעדט, און זי דערציילט מיר וויפיל בעדרומס די הויז האט און אלעס, און איך מאך שנעל א קאלקעלעישן אז הום, אזא הויז קען זיין זייער אינטערעסאנט, דעמאלטס פלעגן מיר אונז טוען אויכעט לאקעל הייזער, ווען מ'האט אריינגענומען טענענטס,

באט איך טראכט איך דארף אריין לייגן געלט, מען דארף אראפ נעמען ווענט, איך קען באשטיין צו גיין אויף א ביליגערע פרייז, און איך הייב מיך אן צו דינגען מיט די פרייז בעק ענד פארט, זאגט זי הער מיך אויס, זי האט עפעס געהאט, די האזבענד איז געגאנגען עפעס, אזא זי איז יא אביסל א איד, מינינג זי שטאמט פון אידן, זי איז א תינוק שנשבה, ער איז געווען עפעס א דאקטער, ער איז נישטא מער, בעיסיקלי זי זוכט צו פטור ווערן פון די הייזער, זי האט זיך נאכגעפרעגט וויפיל ס'ווערט, זי ווייסט אז ס'ווערט מער, זי האט עס ספעשל געפרייזט פאר אזא פרייז וואס מען זאל זיך נישט דינגען, און מענטשן האבן איר געזאגט, אז זע אידן גייען דיך קאלן, זיי גייען זיך דינגען מיט די פרייז, זאגט זי מיר כ'האב דיר געקענט זאגן פֿינף און אראפגיין צו פֿאר פֿופֿטי, כ'זאג דיר פֿאר פֿופֿטי, כ'בין א אנעסט מענטש, א גראדע מענטש, ענד דיס איז די פרייז, איים נאט באדזשינג. שוין, כ'זאג, טענק יו סאו מאטש, טענק יו השם, כ'געב מיך עפעס אזא רוף אן, און זי האט זיך געכאפט אז איך בין א איד, און זי געבט מיר א זאג גוט שבת.

אויפן וועג קען זי ברענגען די טשיקן סופ צום דאקטער. ליטל דיד איי קנאו אז איך גיי נאך גיין אויף די וועג אפאר מאל. ליטל דיד איי קנאו דיס דען. סאו איך קום אהיים, מען האט א שבת ברוך השם ביז דערווייל די פארקילעכץ איז אוועקגעגאנגען. נארמאל א מענטש וואס דאנקט נישט, וואס איז דא געווען? ס'איז דא מענטשן נעבעך זיי וואקן ארום אויפן גאס. קענען ארום גיין מיט א רעקל מיט א גרויסע קאפל מיט וואלענע טלית קטן און איך מאך נישט קיין דזשאוק זיי אינסייד זענען זיי אויסגעברענט אינגאנצן אויסגעברענט מינינג טו א פוינט זיי לייק וואס בין איך דא אויף די וועלט ער מוטשעט זיך מיט פרנסה ער מוטשעט זיך מיט קינדער ער מוטשעט זיך מיט נחת ער מוטשעט זיך מיט געזונט און דעיס איז נאך דא געקומען קאוויד אן טאפ אוו אלעס איך פיל שלעכט פאר די מענטשן און ס'קען זיין ס'איז א סערוויס איך גיי אנהייבן צו טון איין טאג, איך מאך נישט קיין דזשאוק, איך ווייס נישט צו פאר געלט צו לשם מצוה, באט איך באקום היינט צוטאגס פאון קאלס, איך גיי אראפ רעדן צו מענטשן וואס זענען ממש דאון, און סע גייט זיי אלעס בעד, און איך זיץ אפאר שעה, איך וועק זיי אויף, איך פלאם אויף די, ווייל אונז זעמער וואס? א איד. יהודי? וואס איז יהודי בעיסד אן? יהודה, הודאה, דאנקען. מען רעדט פון דאנקען, ס'שטייט ביי לאה, זי האט געהאט וויפיל קינדער אין די רייע? איך רעד אין די רייע, די זין, ראובן, שמעון, לוי, יהודה. פארוואס האט זי געגעבן א נאמען יהודה? הפעם אודה את השם, יא, ס'איז דא די פאפולער ניגון פון דאנקען, וואס איז הפעם עוד את השם? איין מינוט, און ביז יעצט? און וואס פונקט ביי די פערדע? וואס פונקט יעצט? איך טראכט, איך, אגעין, איך טראכט אייביג פון אותיות, יהודה מיט אלעס, די ד', די ד' איז דאנקען, יא? סאו די דאנקען, די פערדע קינד, אלף בית גימל דלת, די פערדע אות איז דאנקען. דערמאן מיך פליז פאר איך פיניש, כ'האב געמאכט אויף די אלף בית, א' בית ג' ד' ה' ו' ז' ח' ט' י', וואס וואס די אלף בית וואס א מענטש זאל געדענקען, למשל רבי שלום רובאשקין האט געמאכט אמונה בטחון גאולה, אונז האבן מיר געמאכט עפעס מיט דאנקען און דאס איז מורא'דיג, כ'האב שוין געזאגט פאר אסאך תלמידי חכמים זיי האבן זייער הנאה געהאט דערפון. פארוואס האט זי געגעבן די נאמען יהודה? זי האט זייער מורא געהאט פון א זאך, וואס האט זי מורא געהאט? זי האט געהאט ברוך השם די ערשטע קינד געזונט און שטארק און שנעל, זי האט געהאט די צווייטע, די דריטע, די פערדע, זי זאגט וואן מינוט, ס'גייט קומען צו א פוינט ווי איך גיי מיינען אז ס'איז נעטשרול, ס'קומט אזוי, איך האב ברוך השם, איך בין א געזונטע פרוי, איך האב געזונטע קינדער, און עווריטינג איז גוד, און אגעין ס'איז כוחי ועוצם ידי, זי האט מורא געהאט פאר דעם, האט זי געזאגט. איין מינוט, איך מוז געבן מיין זון א נאמען וואס האט מיט דאנקען, אז יעדעס מאל וואס איך רוף אים גיי איך מיך דערמאנען פון דאנקען פונעם אייבערשטן. סאו ס'גייט אזוי די פשט, הפעם אודה את השם? נאר יעצט גיי איך דאנקען? מ'דארף דאך דאנקען אייביג! על כן קראה שמו יהודה, ס'גייט מיט א ווערטל, אז על כן קראה שמו, אז יעדעס מאל וואס איך גיי אים רופן גיי איך זאגן, יודעלע! קום אהער, יודעלע קום אהער, און וואס גיי איך מיך דערמאנען? האב איך שוין היינט געדאנקט דעם אייבערשטן? איז דאס די פשט, הפעם אודה את השם על כן קראה שמו יהודה? א מענטש.
די רעגלער פשט ביי די וועי ווייסטו וואס ס'איז? לאמיך הערן. ווייל יעדע איינע פון זיי האט געדארפט האבן דריי קינדער, און זי האט געזען זי האט באקומען געהאט די פערדע. פיר ווייבער, דריי, זעקס, ניין, צוועלף. עקזעקטלי, און זי האט באקומען די פערדע איז זי געווען אה, די אייבערשטער האט מיך געגעבן עפעס איבריג, טענק יו השם.
און וואס שטייט, שכוח פאר מיך דערמאנען, און וואס שטייט טאקע גראד נאכדעם? נו, אז זי האט געסטאפט צו האבן קינדער. פארוואס? נעמען זי האט געוואלט געבן די נעקסטע דן, ביקאוז אז זי זאגט איי'ם דאן. דאס איז גוט, אקעי. סאו, אונז גיימער צוריק צו דעם, דאס איז אז ס'שטייט אז זי האט געזאגט אזוי ווי דו האסט געזאגט, די פשט אז זי האט זי האט געהאט א פערדע, אויף דעם האט זי געדאנקט, און ס'שטייט טאקע אז זי האט געסטאפט צו געבוירן. איז די די וואס כ'מיין די מדרש אדער רש"י זאגט עס אויפן פלאץ ווייל זי וואלט געדארפט מיט האסט א גוטע זאך דו זאגסט שכוח באשעפער און בעט אויף ווייטער. ס'איז דא אםם. ס'איז הלכה. ס'איז דא א באקאנטע מעשה פון איינער וואס האט נישט געהאט קיין קינדער פאר יארן לאנג ער איז געגאנגען צו זיין רבי און געוויינט רבי כ'וויל האבן קינדער רבי כ'וויל האבן קינדער און געהאלטן איין בעטן קיצור ס'איז געקומען איין

האט קיינמאל נישט געהאט קיין קינדער, האט ער געזאגט אז ווען דו האסט געבעטן א בן זכר האסטו געקענט בעטן דורות, אינסטעד פון בעטן א בן זכר, אינסטעד פון בעטן דורות האסטו געבעטן א בן זכר.
מען האט נאכגעזאגט אז די מעשה איז געווען ביים הייליגן צמח צדק, סאו מ'האט געזאגט אז ער איז א אייניקל פונעם צמח צדק, זאגט ער, צמח צדק האט נישט געהאט קיין קינדער, זאגט ער, ער טאקע נישט אבער זיינע קינדער יא.
מיר קענסטו דערציילן עני מעשה היינט צוטאגס, אפילו ס'מאכט נישט קיין סענס, אויב די מענטש זאגט מיר ער געדאנקט דעם אייבערשטן,

און בערקאוויטש נאך דיין טאטע.
אקעי, און אהרן בערקאוויטש צוזאמען איז פֿערצן.
אבער אהרן מיט זיידע איז נײַן.
איז נײַן, אונז קומען צוריק צום אמת, יא אונז קומען צוריק צום אמת. מיין טאטע איז אריין געגאנגען, איינער האט זיך געגעבן א כאפ אריין אין פראנט פון אים, מיין טאטע איז אזא מענטש ווייסט די מענטשן די ראוד רעידזש? זיי זאגן אז פון די ערגסטע שיסערייען וואס קומט פאר איז סתם ראוד רעידזש, איינער האט זיך געגעבן א כאפ אריין, ער קומט ארויס, ער הייבט אן צו שרייען, ער נעמט ארויס א בעיסבאל בעט, ער זאגט איך האב א גאן און מען שיסט זיך, פון גארנישט ווערט א פייט, אייביג בנחת, רואיג, בנחת נשמעים, יא? און מיין טאטע גייט אריין און איינער געבט זיך א כאפ אריין פאר אים. און ער זאגט איך בין דא, זאגט ער אקעי האסט דיך אריינגעכאפט נאו פראבלעם, זאגט אים די גבאי האב נישט מורא ער וועט קעיר נעמען פון ביידע, ער גייט צו און ער בעט פאר פאר קינדער, ער זאגט אים איך האב שוין, זאגט ער יא ער האט טעכטער ער וויל א זון, ווינטשט אים אן בן זכר, האסט גערעדט פון דעם האב איך מיך דערמאנט, מיין טאטע איז יעצט אריין און די גבאי זאגט אים אז ער ווארט שוין עכט דא לענגער און ער האט נאכגעגעבן פאר יענעם ער געבט זיך אזא הייב אויף בנים זכרים.

א שאטן, אויב דו ביסט הויעך איז עס הויעך, אויב עס איז קליין איז קליין, דער אייבערשטער איז א שאטן מיט די מענטש, מיענינג, אויב דו דאנקסט מיך, איך גיי זיין דיין שאטן און איך גיי דיך צוריק געבן זאלסט מיך קענען מער דאנקען, חס ושלום אויב דו וויינסט, וועל איך דיך אויך צוריק געבן מער זאלסט קענען קרעכצן נאך מער, איך האב מיך יעצט דערמאנט, אונז גייען מיר צוריק צו די מעשה וואס דו האסט דערציילט, א מורא'דיגע מעשה, און איך האב מורא די יצר הרע גייט מאכן איך זאל עס פארגעסן סאו איך וויל עס יעצט זאגן. ס'איז געווען איינער, ער איז געגאנגען צו ר' שלום ארוש אין ארץ ישראל, ער איז אויך אמאל נישט געווען פרום, און א גאנצע מעשה וויאזוי ער איז פרום געווארן, איז זענען געווען אין די מיליטער דרײַצן חברים, אין א נאטשעל, זענען געווען דרײַצן חברים אין די מיליטער, זיי האבן זיך, זיי האבן געדארפט אלע ארויפגיין אויף א טשאפער, ער איז געווען א מעדיק און זיין חבר ר' לעזער ברודי מיין איך איז געווען אדער א. EMT אדער אויך א מעדיק? זיי האבן געדארפט דרייצן מענטשן ארויפגיין, עפעס איז געווען, זיי זענען אנגעקומען שפעט, אדער ס'איז נישט געווען קיין פלאץ, באטעם ליין איז די טשאפער הייבט זיך אויף מיט עלף פון זיינע חברים, זיי צוויי בלייבן אונטן, אפאר מינוט שפעטער איז עס אריינגעפארן אין א בארג און דאון, יא ס'איז דאן, ס'איז גארנישט געבליבן, ער האט זיך געגעבן א וועק אויף איין מינוט, אויב א מענטש קען פון איין סעקונד אויפן צווייטן אזוי אוועק גיין, האלד אן, וואט עם איי דואינג העיר, איך מיין וואס איז די פוינט, אויפשטיין, גיין שלאפן, און נאך א זאך, פארוואס פארוואס האט מיך דער אייבערשטער געמאכט אז איך זאל דא בלייבן? או, אפשר וויל ער עפעס פון מיר? און דאס דארף א מענטש אייביג טראכטן, אז ווען די, א מענטש, דער אייבערשטער לייגט דיך אריין אין א פאזישאן וואס אין דיינע אויגן קוקט עס אויס שלעכט, אויב דער אייבערשטער האט דיך דארט אריינגעלייגט האט ער אנגעגרייט דעם שליסל פאר די לאך אויך, פאר די טיר. כ'זאג אייביג בואו שעריו בתודה, ס'דא אזויפיל טירן, יא? ביסט צומישט, דו ווייסט נישט וועלכע טיר, בואו שעריו, קענסט אריינקומען אין עני דאר בתודה דורך דאנקען. איז ער האט זיך געגעבן א כאפ אויף און ער זאגט, וואס טו איך דא, כ'בין שוין איך ווייס ווי אלט, אין די דרייסיגערס, אין די פערציגערס, אי, ער האט זיך געגעבן א וועק אויף און ער האט אנגעהויבן די, ער האט שוין געמאכט טויזנטער בעלי תשובות, ער האט ארויסגעגעבן א בוק, וואס איז די מאוסט פאפולער בוק, סעי טענק יו ענד סי מירעקלס, מען האט עס שוין איבערגעטייטשט אין זיבעצן שפראכן און פארקויפט מיליאנען קאפיס, סעי טענק יו ענד סי מירעקלס, דו קענסט עס קויפן אויף עמעזאן עניוועיר, ס'איז ביוטיפול, מעשה'ס וואס מענטשן האבן זיך גענומען דאנקען און זיי זעען מירעקלס.
טוב, זיבעצן.
פארוואס זיבעצן באטרעפט טוב? יא, און שבעה עשר איז אויך טוב, אז אם ירצה ה' אויב מענטשן גייען טון דאס אונז גייען מיר רעדן היינט ביינאכט, עט פון שבעה עשר בתמוז וועט ווערן א אם ירצה ה' א פרייליכע טאג און מען וועט נישט דארפן פאסטן. א מענטש געקומען צו שלום ארוש, אונז גייען מיט די, מענטש געקומען צו שלום ארוש און געזאגט, א קאפל, זיי האבן שוין געטון אלע סגולות שבעולם, זיי דארפן קינדער, זיי האבן שוין געצאלט טויזענטערס פאר דאקטערס מיט אלע מיני זאכן, גארנישט ארבעט נישט, צו זיי האבן געהערט אז דער רבי ער איז א גרויסער מענטש, שטייט במקום שבעלי תשובה עומדים, אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד, ער האט א כח, און ס'איז אמת, ער האט א מורא'דיגע כח, ער זאל זיי העלפן. ער גייט אזוי, ער קוקט אויף זיי.

יעדע נאכט פאר די נעקסטע פערציג טעג, דאנקטס דעם אייבערשטן דאס אז עטס זענטס קינדערלאז, עטס האטס נישט קיין קינדער, דאנקטס דעם אייבערשטן אויף דעם. ביידע צוזאמען געבן א שריי אויס, רבי אתה משוגע? זאגט ער, האב איך געוואוסט אז דאס גייט געשען, כ'האב געזאגט. זענען ארויס פון דארט, זיי האבן נישט געוואוסט צו לאכן צו וויינען, ס'איז געקומען צו א פוינט וואו זיי זאגן איין מינוט, וואי נאט? זיי האבן שוין אלעס דא, און ס'קאסט נישט קיין געלט, זיי זענען אידן, ס'קאסט נישט קיין געלט, לעטס דו איט! יעדע נאכט אהיים גיין, די ערשטע נאכט האט זיך עס אנגעהויבן סתם שלא לשמה, אבי געזאגט, איך דאנק דעם באשעפער כ'האב נישט קיין קינד, און וואס? די נעקסטע טאג זאגט די מאן פאר די פרוי, איין מינוט, אפשר דאנקט מען אונז אויף עפעס וואס אונז האבן מיר יא, איך האב דיך, דו האסט מיך, איך גיי זאגן איך דאנק דעם באשעפער פאר די ווייב, די ווייב זאל זאגן איך דאנק דעם באשעפער פאר די מאן! פון איין זאך איז געווארן נאכדעם צוויי, פון צוויי איז געווארן כ'האב א הויז און כ'האב א קאר, סאו טעקניקלי איך האב אלעס, כ'האב נאר נישט דאס. צען חדשים שפעטער איז דארט געווען א העלטי יונגעלע, און ר' שלום ארוש איז געווען דער סנדק. די פוינט איז, די כח פון דאנקען רייסט אדורך אלע טויערן. א מענטש האט מיר אמאל געפרעגט וואס ארי, ווי, וואס, וואס איז עס שטערקער ווי עניטינג עלס? זאג איך, נארמאל א מענטש ער האט נישט עפעס, ער וויינט. סאו מען האט דיר אנגעשריבן א גזירה אין הימל, און ס'קומט זיך דיר פאר וואטעווער ריזען, יא, און מען האט דיר דאס געגעבן, און דאס איז דיין באשערטע גורל. ווען דו וויינסט מאכסטו גארנישט בעסער, איף עניטינג גייט עס אנהאלטן לענגער. ווען א מענטש דאנקט אויף די סימינגלי בעד, שטייט דאנקען איז אזוי פאוערפול אז ס'נישט דא, נארמאל ווען איינער בעט א תפילה, פארוואס איז דאנקען שטערקער ווי תפילה? מען דארף טון ביידע, אבער איך וועל אויסרעכענען א מינוט מיט נאמבערס וועלכע מען טוט מער. דאנקען, איים סארי איך מוז עס יעצט זאגן, איינער איז געקומען אמאל צו צו צו צו די חוזה מלובלין, ער האט זיך זייער אפגערעדט אז ער האט נישט דאס ער האט נישט יענץ, האט אים דער רבי געפרעגט זאג מיר דו דאנקסט? זאגט ער איך דאוון יעדן טאג, אזוי ווי אסאך מענטשן זאגן מיר איך פרעג זיי דו דאנקסט?
איך זאג איך זאג איך דריי מאל א טאג דאוון איך, זאג איך דו דאנקסט? ס'קומט שוין אלס א געוואוינהייט, דו ווייסט שוין נישט וואס דו זאגסט. וואס? ביסט א דאנקער? ניין. איך'ל קיינמאל נישט פארגעסן, כ'בין געווען אמאל אין פראנט פון יאנג איזריעל, ס'קומט אן א קאר, א קעדילעק עסקעלעיד, טינטעד ווינדאוס, א הונדרעט טויזענט דאלער קאר, א עושר! איך לאז אראפ די ווינדאו, און ער זאגט מיר, נו, וואס טוט זיך? זאג איך אים, טענק יו השם! און ער זאגט מיך, פאר וואט? איך קוק אים אן, איין מינוט, האסט א ראולעקס, דרייסט א הונדרעט טויזענט דאלער קאר, האסט א גוטע ביזנעס, און דו פרעגסט מיך נאך פאר וואט? דאס איז געשייט, דער מענטש דאווענט דריי מאל א טאג, אבער אז א מענטש סטאפט נישט אינמיטן טאג און ער. און און ער טראכט אריין אין די גוטס וואס דער אייבערשטער געבט אים און ער שרייבט עס אראפ, אדער ער רעדט עס מיט די קינדער, אדער ער שרייבט עס אראפ אין זיין קאפ, אדער ער שרייבט עס אראפ אויף א צעטל, די דאנק די דאווענען דריי מאל א טאג איז פשוט ווייל ער בעט ווייטער זאכן, נישט ווייל ער דאנקט, אדער ווייל ס'קומט שוין אלס א געוואוינהייט, סטאפ אינמיטן טאג, דזשאסט דאנק פאר אפאר מינוט. סאו דער חוזה מלובלין פרעגט דעם איד, זאג מיר, דו דאנקסט חוץ דאווענען? ניין. קיצור, זאגט ער אים הער מיך אויס, פון היינט און ווייטער וואס דו גייסט טון איז, דו גייסט טון ביידע, דו גייסט טון די דאנקען און די דאווענען, פרעגט ער אים אויף אזוי, ווי סאך, זאגט ער אים אויף א סקעיל פרום הונדרעט, סיקסטי פארטי.
וואס איז סיקסטי פארטי? דער חוזה מלובלין. סיקסטי פארטי אין ענגליש איז עס סיקסטי פערסענט פרעיזינג גאד, פארטי פערסענט פרעיאינג טו גאד, די צוויי פי'ס אין לשון קודש אזוי ווי איך וועל דיר זאגן איז די צוויי ת'ס, תפילה און טענקינג, תפילה תודה, איים סארי, תפילה און תודה אדער טענקינג אויב דו ווילסט זאגן אזוי, און זאגט ער פאר דעם איד נעם ארויס א סידור,

וואס גייסטו טון קודם? זאגט ער, וואס הייסט? גיי דאווענען און נאכן דאווענען על איך דאנקען. זאגט ער, עפן נאכאמאל די הלל, עפן עס נאכאמאל און ענטפער מיך וואס דארט שטייט. וואס קומט קודם, דאנקען אדער בעטן? הודי לה' אדער מן המיצר? הודי לה' אדער מן המיצר? זאגט ער, וואס הייסט דאנקען? זאגט ער, קודם הייב אן מיט דאנקען. דו עסט דאנקען עסטו שוין וויסן אויף וואס צו בעטן. אנפארטשענעטלי, סאמטיימס יו עסק פאר שטותים וואס אונז מיינמער ס'איז גוט פאר אונז און ס'איז נישט גוט. זאגט ער, דו נעמען דיך דאנקען, דיינע אויגן עלן זיך עפענען, און די רעסט איז היסטערי. דו עסט שוין וויסן אויף וואס צו בעטן ווייטער, אבער די בעטן עסטו שוין נישט דארפן אזוי סאך, ווייל דער אייבערשטער גייט שוין שיקן אף אמעריקע. דארפסט טון דיין השתדלות. סאו איך גיי צוריק צו דעם, די כח פון דאנקען. סאו נארמאל ביי א תפילה, וואס קומט ארויף אויבן, כ'האב'ס געזען אין א ספר, ס'דא מורא'דיג אסאך מקטריגים, שלעכטע מלאכים, זיי האלטן אפ, און זיי זאגן צוויי זאכן, נאמבער וואן, ס'דא זייער אסאך מענטשן וואס בעטן, ווער ביסטו? שטעל דיך אין די ליין, ס'דא טויזענטער מענטשן וואס בעטן. צווייטע זאך, אפילו ווען ס'קומט שוין אן דיין ליין, נאכן בעטן אזויפיל יאר, ווער ביסטו? ביסט אז דו ביסט זוכה אז אונז זאל'מיר דיר געבן עפעס און אונז זאל'מיר אוועררייטן הייסט עס אין ענגליש דיין זאך, למשל אז חס ושלום ס'איז נישט זאלסט נישט זיין חתונה געהאט אז ביסט א אלטע בחור יא כ'וועל דיר באלד דערציילן אן עמעזינג סטארי וועגן א אלטע בחור ווי אזוי ער איז געהאלפן געווארן אדער נישט קיין קינדער אדער נישט קיין פרנסה אדער נישט קיין פרנסה ווער ביסטו צו גיין זאגן אז דער אייבערשטער ווייסט וואס ער טוט און דו וועטסט אויף פארקערט א מענטש וואס דאנקט ס'שיסט ארויף ווי די ספעיס עקס אדער ווי די ספוטניק אדער ווי עני דעיס סטרעיט ארויף גארנישט בלאקט עס נישט ס'שיסט דורך וואלקענעס און אלע מקטריגים אהן פארוואס? דער מענטש בעט נישט גארנישט ער וויל דאנקען ס'גייט ארויף צום כיסא הכבוד ס'קומט אן צום כיסא הכבוד צום אייבערשטן זאגט דער אייבערשטער הער מיך אויס איין סעקונד וואס גייט דא פאר? דער מענטש זאגט מיר שכוח כ'בין א אלטער בחור וואו! דו זאגסט מיר שכוח דו ביסט א אלטער בחור? אימעדזשין איך מאך דיר א חתונה, ווי אזוי גייסטו מיר דעמאלטס זאגן שכוח? די קאפל וואס איז געשטאנען פערציג טעג ביי די וואנט, און און אזוי ווי אסאך מענטשן וואס איך זאג זאלן טון פאר פערציג טעג, איינער פאר פרנסה איינער פאר דאס און יענץ, דו דו דו אנשטאט צו וויינען דארשט קיין פרנסה און ס'קומט זיך אזוי אז. האסט נישט? וויינסטע? האסט? דו גייסט און דו זאגסט מיר שכוח כ'האב נישט קיין קינד, דו זאגסט מיר שכוח דו האסט נישט קיין פרנסה, אימעדזשין איך גיי דיר געבן, וויאזוי גייסטו מיך דעמאלטס דאנקען? און דאס איז די כח פון דאנקען, one אז ס'איז נישט דא קיין בלאקעדזש, צווייטנס ס'גייט ארויף סטרעיט צום אייבערשטן, דער אייבערשטער זאגט, דו דאנקסט מיך אויף די נישט גוט, אימעדזשין וויאזוי דו גייסט מיר דאנקען ווען ס'איז גוט.
קוקסט אפילו א טאטע צו א קינד, וואס וויל די טאטע געבן מער צו וועלכע קינד? א קינד וואס איז עפרישיעטיוו, ער באקומט עפעס און ער זאגט שקויעך, ס'איז געווען גוט, ס'איז געווען אלעס, דער טאטע וויל געבן ווי מער צו זיין קינד, ווען א קינד ריפיוזט יעדע זאך, אה, ער גייט שוין ווייטער קרעכצן.
איך איך האב איין איין איין שטיקל פראבלעם דא, אונזערע וויוערס, דער וויוער וואס שטייט און קוקט יעצט דאס אן, טראכט יעצט א גאנצן צייט, ער הערט זייער גוטע זאכן, ער הערט מורא'דיגע ספיריטשועל זאכן, ער וויל אבער וויסן

יא! איך נעם קער פון די קאמענטס. ס'איז דא אסאך מענטשן וואס האבן קאמפלעינט אז מ'איז נישט געוואר געווארן די סוף פון די מעשה. מ'רעדט פון מ'רעדט פון א מעשה און וואט העפענד עט די ענד? מ'ענדיגט נישט די טאפיקס. דא איז דא א שטארקע זאך, דו האסט אויפגעבויט א זאך וואס האט דיך געטראגן געטראגן געטראגן געטראגן, ביז ביזט געווען אין עמעזאן דאס, דען האסט אפגעמאכט מיט דיין שותף אז מען גייט נישט נאר זוכן אין פענסילוועניע מען גייט זוכן דא לאקעלי עפעס אויכעט האסט גערעדט מיט מיט די פרוי ערב שבת דיין קינד מיטן דאקטער און מיר זענען געבליבן סטאק אינמיטן די מעשה וואס איז געווארן מיט דעם הויז ליסן און ער האט יעצט קאנטעינערס אין טשיינע קען ער זיי שוין לאזן הענגען.
ווי איז עס געווארן טרענספארמד?
סאו ס'קומט אן זונטאג. מאנטאג, מאנטאג איך גיי אריין אין ארבעט, און כ'זע אויף מיין פאון, ס'איז געווען אויף ווייברעישאן אנגעצינדן, און ס'דריזלט, איך געב א קוק, יוי איך קען די נאמבער, אה איין סעקאנד, די נאמבער האב איך געקאלט פרייטאג, דאס איז סוזען אויף די פארטי פייוו. פאר סעיל ביי די אונער.
פאר סעיל ביי די אונער, שי קאלס מי, איך האב שוין, איך האב שוין פארגעסן דערפון ביקאוז די פרייז וואס זי האט מיר געגעבן און די אמאונט אוו מאני וואס איך דארף אריינלייגן עס צו מאכן ווארט ווייל האב איך געזען עס איז צו סאך סאו זי קאלט מיך היי זאגט זי האו וואס שבת סאו איך זאג שבת וואס נייס איך פרעג איר אר יו דזשואיש זאגט זי וואטעווער זי איז א תינוק שנשבה זי איז אויפגעוואקסן דעיס אבער זי ווייסט וואס מיינט גאט זי ווייסט וואס מיינט שבת זי ווייסט וואס מיינט טענק יו השם כ'האב איר געזאגט זאגט זי איך ווייס וואס ס'מיינט פיין. זאג איך איר, זאג איך איר, אקעי האו קען איי העלפ יו, זאגט זי, וואלד יו לייק טו קאם אווער ענד סי די האוז, זאג איך איר, איי טעל יו די טרוט, איי סאו די האוז, איך האב עס געזעהן, און איך ווייס אז דו בעטסט צו טייער, קום אריבער, איך קען זיין מען קען עפעס האנדלען, אקעי, איך קום אריבער, איך גיי אריין אין די האוז, און איך זע אז ס'איז ווערד די פרייז, אבער.
איך בין א איד. איך בין א איד, א חסידישע איד, און, און. דער אייבישטער האט געוואלט עפעס, איך האב געזען עפעס פאני זאכן הייבן אן צו געשען וואס נארמאל וואלט עס נישט געשען צו מיר, און זי זאגט מיר איים רעדי טו גאו דאון, איך בין רעדי ארויסצוגיין צו פאר טווענטי פייוו, און נארמעלי וואלט איך געדארפט זאגן יא, און עפעס פושט מיך ניין, ווארט. קיצור אונז גייען בעק ענד פארט אז די הויז האט געקאסט אזוי סאך, און איך האב מיך אויסגעלערנט ביי סעילס זייער א וויכטיגע פוינט, לאז דעם קאסטומער אויסרעדן, ער רעדט ער רעדט ער רעדט ער רעדט, ביי די ענד עט ער מסכים זיין, דארפסט גארנישט טון.

די פייוו נאמבער האב איך עפעס ליב געהאט, אלקים האט פינף אותיות, יא, טענק יו, די ווארט טענק איז פינף, כ'ווייס נישט, סידור, תהילים, יחיאל, יחיאל, פנחס, סאו איך זאג איר, איך זאג איר, איי וואנט טו פעי טרי פיפטי, זאגט זי, איים סאו סארי, יו וועיסטעד מיי טיים, איי וועיסטעד יור טיים. זאג איך איר, סוזען, איף יו דיסייד דעיס, טרי סעווענטי פייוו! איך קאל אן מיין שותף זאגט ער, ארי, אר יו סיריעס? טרי סעווענטי פייוו נעם עס! איך זאג אים, איך ווייס נישט וואס, עפעס פושט מיך, עפעס לאט מיך נישט, עפעס וויל איך טרי פיפטי. איך גיי צוריק אין ארבעט, און ס'איז געווען ווינטער, סאו מנחה דאווענט מען פרי דארט אין די יאנג איזרעיל שול ווי איך האב געדאווענט אין ספרינג וועלי, סאו איך זאג פאר מיין שותף איך גיי אריבער גיין דאווענען אין שול. און דא קומט אריין ווי די טענק יו השם האט זיך אנגעהויבן, כ'גיי אריין אין שול, און פאר איך גיי אריין איז נארמאל וואס כ'האב געטון איז, כ'האב געקומען מיט די קאוט, יא יעצט איז הייס באט דעמאלטס איז געווען ווינטער, כ'בין געקומען מיט די קאוט, כ'טוה אויס די קאוט און כ'נעם ארויס די פאון פון טאש און איך לייג עס אריין אין די קאוט טאש, און איך זאג איך גיי יעצט דאווענען, איך גיי דאנקען דעם אייבערשטן, חס ושלום מען טאר עס ניטאמאל צוגלייכן, אונזער פרעזידענט היינט יא? דער וואס פאלט פון די בייק? דער וואס שלאפט. געשלאפן מסתמא אויף די בייק און אראפגעפאלן. להבדיל ביי אים, אימעדזשין דו גייסט אריין מיט א טעלעפאן, יא? די סיקרעט סערוויס וועלן דיך ארויסווארפן. דו גייסט אריין צו רעדן צום אייבערשטן, דער אייבערשטער געבט דיך אזויפיל גוטס, וויאזוי ביסטו געקומען אין שול? ביסט געקומען מיט א קאר? ביסט געקומען מיט א וואקער, דו וואקסט אויף די אייגענע פיס מיט אלע זאכן, קוק נישט וואס דו האסט נישט, קוק נישט מיט דיין עין רע, קוק מיט דיין עין טוב אלעס דו האסט יא, סאו איך קען נישט, סאו איך לאז מיין פאון אינדרויסן אין קאוט, און איך וויל אריין גיין און איך געב א קוק אויפן זייגער איך זעה איך בין טען מינוטס ערלי, סאו איך טראכט צו מיר אקעי וואס גיי איך טון יעצט, איך גיי זאגן אפאר קאפיטלעך תהלים און דאס, און פלוצלינג געבט מיר א פאל ביי איין מינוט, איך האב דא סוזען, דא לעיטלי זאג איך שוין טענק יו השם אזויפיל מאל פאר מיר אליין און איך זע ס'העלפט מיר אין ביזנעס אין די עמעזאנס איך זע ס'העלפט מיך אין די ריעל עסטעיט ס'האט מיר געגעבן עפעס א פאל ביי א וויילד איידיע איך בין א ביזנעסמען איך האב ליב צו מאכן דיעלס כ'קען מיך ארוף אן אימעדזשן האבאוט כ'מאך א דיעל מיטן אייבערשטן די דיעל גייט זייער סימפל זיין באשעפער דו האסט מיר געהאלפן ביי גרינלאלי האסט מיר געהאלפן דא מיט מעט סאו האבאוט דו העלפסט מיך דא ביי ריעל עסטעיט, כ'האב עס נאכנישט גענוצט, אבער דו טוסט דאך אלעס מידה כנגד מידה, סאו לאמיר מאכן א בייט, לאמיר מאכן א דיעל, לאמיר מאכן א טויש, וואס? זייער סימפל, איך וויל דעם הויז, איך דארף ווייזן פאר מיינע פארטנערס אז איך ברענג א דיעל צום טיש, איך וויל די הויז פאר טרי פיפטי, איז עס גאר א גוטע דיעל? עט די סעים טיים דו ווילסט אויך עפעס באשעפער, רייט? א מענטש בעט אייביג דעם אייבערשטן געב מיר נאך, געב מיר נאך, געב מיר נאך, האבאוט דו סטאפסט פאר איין מינוט זאג ש'כח פאר אלעס וואס דו האסט, זאג באשעפער איך ווייס אז ווען א מענטש דאנקט דיך, נישט קיין חילוק צו אידיש, ענגליש, היברו, ספעניש, דו העלפסט, א מענטש פרעגט מען מעג מאכן א דיעל? מעג מאכן א דיעל? קוק איך האב א אינסטראקשן בוק, מיין אינסטראקשן בוק איז די חומש, אין חומש זעהן מיר אונז זייער אינטערעסאנטע זאך, יעקב אבינו ווען ער איז אנטלאפן פון אליפז, דעמאלטס ווען מען האט אים געוואלט הרג'נען, די תורה זאגט עס זייער קלאר און דו קענסט עס גיין קוקן עסטו זעהן ווען ער איז אנטלאפן, און עס איז געגאנגען דעמאלטס ביינאכט, יא, דעמאלטס מיט די סולם מיט די גאנצע זאך. זאגט ער אזוי, באשעפער, אויב דו גייסט זיין מיט מיר, עסט מיר געבן לחם לאכול, ער זאגט ארויס, נישט סתם ברויט, ברויט וואס מען קען עסן, נישט שווארצע ברויט, ווי הייסט די סאור דאו, אויב עסט מיר געבן לחם לאכול, ובגד ללבוש, נישט א צוריסענע קלייד, א קלייד וואס גייט מיך פיטן פערפעקטלי, ושמרני בדרך, עסט זיין מיט מיר, עסט טון די אלע זאכן, זאג איך דיר אז איך גיי דיר בויען א בית מקדש, א בית מדרש, ווי מענטשן גייען לערנען און דאווענען און דיך דאנקען. סאו מען זעט א אינטערעסאנטע זאך, אז נישט נאר דו מעגסט, דו זאלסט עס טון, ווייל דער אייבערשטער האט, ער וויל געבן, און ער ווארט פשוט זאלסט רעדן צו אים. זאג איך, אויב יעקב אבינו קען עס טון, איך האלט מיך נישט חשוב'ער און הייליגער ווי יעקב אבינו, סאו מעג איך עס אויך טון, סאו איך טו עס. איך זאג, באשעפער, איך מאך מיט דיר א דיעל, אויב דו מאכסט אז די הויז זאל איך באקומען פאר טרי פיפטי, זאג איך דיר צו, איך גיי מאכן דיין נאמען גרויס. וויאזוי וואס ווען ווי, איי העוו נאו איידיע. דאס האב איך געזאגט מיט א תמימות. כ'נעם ארויס די פאון, איך טייפ א מעסעדזש, היי סוזען, דיס איז ארי. איך בין געווען ביי די הויז, די הויז קוקט אויס גוט, די פרייז איז אבער נישט אזוי גוט, כ'וואלט זייער געוואלט האבן די הויז, כ'וואלט עס געוואלט האבן פאר די פרייז פון טרי פיפטי, און איך פיניש די מעסעדזש, איי וואלד ווערי מאטש אפרישיעט איט איף יו ריקאנסידער איט. סאו אזוי. כ'לייג עס אריין אין די קאוט טאש, כ'טוה אויס די קאוט, כ'הענג עס אויף, איך גיי אריין דאווענען מנחה. יענע מנחה איז געווען ווי א מנחה ערב יום כיפור, כ'על עס קיינמאל נישט פארגעסן. עפעס מיין גאנצע שמונה עשרה איז געגאנגען לענגער ווי נארמאל. טו א פוינט ווי נארמאל פיניש איך ווען מען הייבט אן און איך פיניש מאר אר לעס זעלבע צייט ווי זיי, דא האט עס עפעס גענומען לענגער איך האב שוין אויסגעלאזט נקדישך מיט דאס און יענץ און איך האלט נאך אינמיטן ספעשעלי ווען איך בין אנגעקומען ביי מודים און איך זאג באשעפער ווי קומט עס צו מיר אזא חוצפה איך בעט דיך אזא זאך האסט מיר געגעבן געזונטע יארן ביז יעצט האסט מיר געגעבן א ווייב האסט מיר געגעבן קינדער האסט מיר געגעבן פרנסה האסט מיר געגעבן אזוי סאך איך קום און איך בעט דיר נאך פאר איך דאנק דיך, איך זאג דיר, אזא שמונה עשרה געדענק איך נישט אז א ערב יום כיפור שמונה עשרה זאל זיין אזוי, איך ענדיג שמונה עשרה, איך ענדיג מנחה, און פיין מען גייט ארויס, איך גיי צו צו די ארון קודש, איך גיב עס א קיש, אזוי, און איך פיל עפעס א מורא'דיגע קאנעקשאן מיט'ן אייבערשטן, איך קום ארויס, איך נעם ארויס מיין פאון, און נארמאל האב איך מעסעדזשעס, לעטס סעי, אין וואטסעפפ, כ'האב אימעילס, און טעקסט מעסעדזש האב איך ווערי ליטל, און איך זעה ס'איז דא א טעקסט מעסעדזש, סאו איך זאג פאר איך גיי קוקן די וואטסעפפ און די אימעילס, לאמיך געבן א דעיס, איך געב א קוק, איך זעה ס'איז פון סוזען, איך געב א קליק אויף עס, און ס'שטייט די ווערטער, ארי איי דיד ריקאנסידער איט, איווען דאו איך קען באקומען ביי אנדערע מענטשן מער געלט, סאמהאו, די וועג וויאזוי דו האסט דיך באנומען, די וועג וויאזוי דו האסט געשמייכלט, די וועג וויאזוי דו האסט מיר א גאנצע צייט געזאגט טענק יו, איך פיל ווי איך וויל דיך געבן די הויז, דא האסטו, העיר יו העוו מיי לויער'ס אינפארמעישן, יור לויער שוד קאנטעקט הים, איים גיווינג יו די האוס פאר טרי פיפטי, און זי ענדיגט מיט די דריי ווערטער, קיפ אן טענקינג השם. ווען איי סאו דיס, איך זאג דיר, אזוי ווי יעצט איז מיין פאון אראפגעפאלן אזוי איז עס דארט אראפגעפאלן, איי קודנט בעליוו איט, איך נעם מיין פאון נאכאמאל איך זאג איך חלום, כ'האב געטרינקען היינט איי פי עי, כ'האב געטרינקען היינט א לחיים, וואס האב איך געהאט היינט? און איך זע נאכאמאל און נאכאמאל, און איך האב מורא געהאט איר צו קאלן ווייל אפשר גיי איך מיך אויפוועקן פון די חלום, ס'איז נישט דא קולא, זע, און איך טראכט צו מיר וואס טו איך יעצט?

זאג איך באט איי טאלד השם איים גאנא מעיק היז נעים ביג, איי וואנא אופען א א טענק יו השם גרופ ווער פיפל, און איך זאג עס ארויס פאר די ערשטע מאל, ווער פיפל קען שעיר דעיר מירעקל סטאריס. פיפל העוו עווערי דעי גוד סטאריס, מענטשן האבן יעדן טאג מעשות צו דערציילן, ווי גייט עס? ווי גייט עס? מענטשן נעבעך לעבן זיך אפ די זיבעציג אכציג יאר און בום. און איך זאג, און עס הייבט מיר אן צו קומען מחשבות אין קאפ, אונז זאגן מיר דריי מאל א טאג אשרי, רייט? מען זאגט ארויס להודיע לבני האדם גבורותיו, מען דארף זאגן פאר מענטשן, ס'איז נישט גענוג אז דו טוסט עס פאר דיר אליין, יו העוו טו שעיר וויט פיפל. איך דערמאן מיך יעצט, כ'האב געזאגט מודים, אין מודים זאגט מען נודה לך ונספר תהלתך, ס'איז נישט גענוג נודה לך דו דאנקסט פאר דיך, ס'דארף זיין ונספר תהלתך, מען דארף דערציילן. און אזוי טרעף איך נאך ווערטער און נאך ווערטער און נאך, און אגעין, איך קען דאך ווערטער, סאו מען זינגט ביי יעדע שמחה אודה השם אודה השם מאוד בפי, יא? ביוטיפול, אבער האו אבאוט דו טוסט די צווייטע פארט ובתוך רבים אהללנו, דו טוסט עס אין פאבליק, און ס'הייבט מיר אן צו קומען אין קאפ פסוקים און ווערטער און זאכן, און איך זאג פאר אים פליז דזשוין מיין גרופ, זאגט ער יו סי מיי פאון? איטס א אולד פעשענד פאון איי דאנט איווען העוו וואטסעפפ, איי קענט העלפ יו. איך גיי צו צום פרעזידענט, ארי, איי טעל יו דע טרוט, און איך ווייס דאך יא, ער האט אן אייפאון מיט וואטסעפ, זאג איך אים, דאונט טעל מי נאו, זאגט ער, איי טעל יו דע טרוט, איך בין נישט אויף קיין איין גרופ, סאו וואס טו איך יעצט? איך האב א נעיטשער, איך האב עס עגעין אויכעט פון מיין טאטע און מאמע, נישט דא אזא זאך דו געסט אויף, אויב סגייט נישט אזוי, גיי אזוי, באט גיי, גיי, סטאפ נישט. איינער לייגט דיך א שטיין, נארמאלע מענטש סטאפט. שטעל דיך ארויף אויפן שטיין, ווער העכער, נוץ עס פאר א סטעפינג סטאון און מוו פארווארד. און איך זאג אקעי, שטייט אין פרשת שמות, כאשר יענו אותו, כן ירבה וכן יפרוץ. די מצריים זענען געגאנגען, זיי האבן געהאקט שטיקער אין די אידן, זיי האבן יעדן טאג געהארגעט זייערע בעיביס, לא עלינו, יא? וואס האט דער אייבערשטער געטון? כאשר יענו אותו כן ירבה וכן יפרוץ שטייט אין רשי אז יעדע פרוי האט דארט געהאט זעקס בעיביס אויפאמאל זיי האבן געהאט א מעידזשער פראבלעם מיט די אידן איך הרגע איינס ס'קומט זעקס סאו וואס טוט מען דא? די זעלבע זאך דא איך בין אין די נעיטשער אויב מען זאגט מיר אויב דו זאגסט מיר יא קען זיין איך וועל גיין ווייטער קען זיין אז נישט אויב דו זאגסט מיר ניין דעטס ווען איי טעיק אפאן מיי סעלף אה אה אה. איי דאנט טעיק נאו פאר אן ענסער. יעצט גיי איך, איך בין דא אנגעקומען אויפן וועג, איך זאג פאר איינעם, ער זעט מיר זיך שלעפן מיט די תפלת תודה סיין, מיט די, מיט די מאג, מיט די סטיקערס, זאגט מיר לאז מיך אפ מיט טענק יו האשעם, איך בין נישט פון די מענטשן. זאג איך אים, ניין, דו וועסט שוין באלד זיין נאך די פאדקעסט. זאג איך אים, אבער. איך זאג דיך שכוח, זאגט ער מיר שכוח? כ'האב געמיינט איך גיי דיך הרג'נען, זאג איך נא נא נא נא נא, כאשר יענו אותו כן ירבה, איך זאג דיר צו אויב ס'האט געדארפט זיין איין שעה, יעצט גייט עס זיין צוויי שעה אדער דריי שעה, ביז ווען איך וועל האבן יעדעם איינער וואס דאנקט דעם אייבערשטן, קוק אהער, קוק אין מצרים, דאס איז דאך די פערפעקט משל, ביי די אידן איז עס געווען זעקס קינדער ווען זיי האבן געדאנקט, יא?
יא.
ביי די גוים זענען געווען אינגאנצן אפסעט פארוואס מ'טוט דאס אלעס איז געווען שלעכט?
יא.
זעקס פרעש. ווען מען געהאקט אויפן פראש ארויס קומען זעקס פרעש, און ס'שטייט אז די פרעש זענען פארשטינקען געווארן, יא? סאו מען זעט וואס איז געבליבן פון זיי? גארנישט, אונז זעמער נאך עד היום דא, אונז זעמער יהודי, אונז זעמער עבאוט דאנק, און ער זאגט מיר איים סארי, ער זאגט מיר איים סארי, איך דזשוין נישט קיין איין גרופ, סאו איך טראכט וואס טו איך יעצט? וואס טו איך? באשעפער דו האסט געמאכט מיט מיר דא א מירעקל, און איי גאטע בי מיט דיר קאנעקט מיט דיר ביקאוז חס ושלום אדערווייז מיט דיר יו אר די בעסט אבער יו דאנט וואנע יו דאנט וואנע מעס וויט די בעסט. ביי די וועי איך האב געזאגט די ווארט מעס איים סארי איך האב מיך דערמאנט ווען א מענטש זעהט זיך אין א מעס נעם ארויס א מעסעדזש די ווארט מעסעדזש האט אין זיך די ווארט מעס אין עני מעס וואס דו ביסט וואס איז די מעסעדזש וואס איך קען ארויסנעמען פון דעם? זאג איך, סאו וואס גיי איך דא טון? יענע נאכט האב איך דעסיידעט איך גיי נישט שלאפן ביז ווען איך עפען א גרופ, כ'האב צוגעזאגט! כ'האב צוגעזאגט! גיי איך און איך קאל אן א חבר וואס ארבעט אין בי ענד עיטש און איך ווייס ער קען נוצן עקסטערע געלט. איך זאג אים, מיין טייערער חבר שמעון, וואס טוט זיך? וואלסטו מיר געוואלט העלפן מיט עפענען א גרופ? זאג איך אים, וואס דארפסטו מיך? זאג איך אים, כ'האב געטשעקט די ערשטע מאל אויף וואטסעפפ, כ'האב קיינמאל נישט געזען וויאזוי עס ארבעט, א גרופ קען נאר זיין צוויי מענטשן הייסט א גרופ, יא? איין מענטש אליין קען נישט זיין אין א גרופ, דו מוזט עטליעסט עדן איין מענטש זאל הייסן א גרופ פון צוויי מענטשן, זאג איך אים, דזשוין מיין גרופ, זאגט ער, אויף וואס? זאג איך אים, דאנקען, דאנקען? אויף וואס? סאו איך הייב אים אן צו זאגן, שמעון, דו האסט חתונה געהאט, קניינע הארע, האסט קינדערלעך, און דו האסט א פרנסה, אבער איך ארבעט שווער! סאו איך ווייס דו ארבעסט שווער, אבער ביי די ענד אף די דעי ס'איז קאווערד די בילס און ס'טוט דעיס און טוט יענס, יא ביסט גערעכט ביסט גערעכט ביסט גערעכט! און און און איך וויל זאלסט שעירן א מירעקל סטארי, א מירעקל סטארי איך האב נישט, סאו איך מיין וויל געט דעיר, איך האב שוין איינס! איך וויל שעירן די סוזען מירעקל סטארי, איך וויל שעירן די אנדערע זאכן, כ'מוז אבער אנהייבן! איך ווייס נישט אהער אהין! ס'דא א סעיאינג מאני טאלקס, זאג איך אים יו נאו וואט איך קען דיר שיקן א קוויק פעי פיפטי באקס! שור שור שור, ביי דע וועי איך האלט שוין אינמיטן עפענען די גרופ פאר דיר ארי, אקעי נאו פראבלעם, ער האט מיר עס געעפנט, ער האט מיר עס געעפנט און ער זאגט מיר שור ארי ווענעווער דו דארפסט א גרופ איך בין דא מיט דיר רייט עוועי, אקעי גרעיט, כ'עפן דעם ערשטן גרופ, כ'בין ארום געגאנגען ווי א סעילסמאן נאו דזשאוק, כ'האב פארקויפט א פראדאקט וואס מענטשן האבן חוזק געמאכט פון מיר, און איך האב אגאנצן צייט געזאגט, אויף וועם זאגט מען אגאנצן צייט אבינו? אברהם אבינו, וואס האט אברהם אבינו געטון? ער איז ארום געגאנגען זאגן אז ס'דא א באשעפער און ער האט צוהאקט געטשקעס מען האט חוזק געמאכט פון אים, ער איז געווען איין מענטש אזוי ווי איין לעמעלע מיט זיבעציג וועלף, איך רעד דא צו מענטשן, מענטשן מאכן חוזק זיי זאגן מיר ארי קאם אן איך דאווען שוין, די דאנקען און וואס איז עס, טענק יו השם, ס'ענגליש! אה געדענקסט מ'האט פריער געזאגט ענגליש אידיש? סאו כ'האב מיך דארט זייער אסאך זאכן אויסגעלערנט how to answer back to people the right way, כ'געב א פרעג דעם מענטש זאג מיר איין זאך, ענגליש איז א אישו? יא! זאג אים זאג מיר וואס הייסט די זאך וואס דו דרייוו'סט? זאג עס אין ענגליש! הע! איך ווייס אז דו קענסט, דו ביסט מיין קאמפעטישן! א נארמאל א קאר! נא נא נא אין אידיש!

דער אייבערשטער האט עס אזוי געמאכט, וואס בין איך געקומען ד' וואס מיט טאנקען, וואס בין איך געקומען שלח, איך בין געגאנגען אפאר יאר צוריק ביי א וואכט נאכט, דארט זענען געזיצן אסאך תלמידי חכמים, עס איז געווען עפעס שטיל, נישט געווען עפעס געהעריג צו רעדן, און איך וואק אריין, און זיי ווייסן ארי די טענק יו השם גיי, ער האט מעשות, ארי אפשר דערציילסטו אפאר מעשות, זאג איך איך דערצייל א גאנץ טאג, איטס יור טורן צו דערציילן עפעס, אבער ענק ווילן זעהן א אינטערעסאנטע זאך? יא. ששששש ארי בערקאוויטש גייט רעדן. זאג איך, איך גיי פרעגן א קשיא פון די וואס זיצן אויבן אן. א קשיא! און איך גיי ענק פרעגן, יא. די קשיא איז זייער סימפל. פארוואס זעמיר אונז היינט אין גלות? רופט זיך אן דארט איינער, די בית המקדש איז חרוב געווארן און מען איז געגאנגען אין גלות. זאג איך אים, זייער גוט, סאו איף יו נאו די ענסער גיי איך דיר פרעגן דעמאלטס מיין צווייטע קשיא, וואס איז די סיבה פארוואס די בית המקדש איז חרוב געווארן? זאגט ער, דאס קענסטו פרעגן עני יונגל, דאס פרעגסטו מיך? וואס הייסט? איין בית המקדש איז חרוב געווארן שנאת חינם, און איין בית המקדש זאגט מען איז חרוב געווארן וועגן תורה. סאו סאו געט יו סטרעיט אוועק, איז עס תורה, איז עס שנאת חינם, אדער זאג איך אים האלד אן, אונז זעמיר יעצט, אקעי ס'איז געווען אפאר יאר צוריק, באט לאמיר זאגן יעצט זעמיר אונז אין טווענטי טווענטי טו, אין טווענטי טווענטי טו איז שוין אמאל געווען אזויפיל תורה ווי ס'איז דא היינט אין טווענטי טווענטי טו? כאילו דו העסט וויסן די ענסער ווייל דו גייסט זינגען אין אסאך פלעצער. וויפיל סיום הש"ס איז דא יעדן טאג? ס'איז דא צוויי זאכן וואס כ'זעה אויף סטעטוס, אדער די גאו פאנד מי'ס אדער סיום הש"ס און טיקעטס. יא, כינוס מיט די אלע זאכן. ס'איז א עכט, ס'איז א ביוטיפול זאך. איך מיין עס אמת'דיג. ס'איז דא א תלמוד תורה, ס'איז דא א תלמוד, מען נעמט צאם די אידן, סאו מען מאכט די כינוס, און ס'מיינט צו זאגן מען מאכט, וויאזוי הייסט עס, אנשטאט שנאת חינם די אפאזיט, יא? אהבת חינם. אהבת, סאו וואטס גאוינג אן הער? אויב איז עס צוליב תורה, וואלט משיח געדארפט קומען וועגן די תורה איז דא. אויב איז עס וועגן שנאת חינם, און לעיטלי איז געווארן א מורא'דיגע רעש און מען מאכט די כינוס און מען נעמט צאם מענטשן און אלעס, וואס איז די סיבה פארוואס משיח קומט נישט? אלא מאי, אין אלעס טוט דאך דער אייבערשטער מידה כנגד מידה, משיח דארף קומען, וואס איז די פוינט פארוואס קומט ער נישט? פרעגן זיי אים עסק דו ווייסט יא די תירוץ? זאג איך אבסעלוטלי, ענק האבן נישט פריער געהערט איך האב א אינסטראקשען בוק, איך האב א אינסטראקשען בוק, איך עפן אויף די חומש, עפן אויף פרשת שלח, און אין מיין אינסטראקשען בוק שטייט פארוואס, זיי קוקן מיך אן, וואס? די אידן זענען ארויס פון מצרים, דער אייבערשטער האט זיי נישט געסטאפט צו באגיסן מיט אלעס גוטס וואס נאר א מענטש קען נאר אימעדזשען, איי מין א מענטש קען עס ניטאמאל אימעדזשען וויפיל גוטס דער אייבערשטער האט זיי געגעבן, הייב אן, גיי אין די רייע, אלעס, פון ארויס גיין פון מצרים, קודם דער אייבערשטער האט געמאכט חושך און זיי האבן געבארגעט די זילבער און גאלד, זיי זענען ארויס געגאנגען, ס'שטייט דער אייבערשטער האט געשפאלטן דעם ים, א נס איז נאך קיינמאל נישט געווען, ס'שטייט אז דער ווייניגסטער. מענטש וואס איז געווען די ווייניגסטע לאקי צאמצונעמען זילבער און גאלד האט געהאט אפאר הונדערט אייזלען אנגעפילט מיט זילבער און גאלד און איז די ווייניגסטע די אנלאקי פערסאן. זיי האבן געהאט אלעס. עסן, זיי האבן געהאט אישו מיט עסן, זיי האבן געהאט מן, האסט קענט טראכטן וואס האסטו ליב חילו? טשאפסטיקס? ריב סטעיק, היינט איז שוין דא וויאזוי הייסט עס, דזשערקי, קיורד פיש, יו נעים איט, וואס זיי האבן געטראכט האט די מן געהאט א טעם. אלל אוו א סאדען, זיי האבן געדארפט וואסער, בום, געהאקט אויף די שטיין ס'איז ארויסגעקומען וואסער. דער אייבערשטער האט נישט געסטאפט צו געבן גוטס. קליידער, און זאג מיר אונז זעמיר גרעסער, דארף מען איצט קויפן א גרעסערע העמד, דארט האטס מיטגעוואקסן די העמד גרעסער, ס'שטייט אז ס'איז געקומען צו א פוינט אז דער אייבערשטער האט אזויפיל געגעבן, סא מ'האט נישט געהאט וואס צו טון, מינינג, נארמעלי היינט אונז דארף מען גיין ארבעטן פאר פרנסה, א פרוי נעמט קער פון די קינדער, מ'דארף קאכן און באקן, דא. מען האט נישט געדארפט גיין פרנסה, דער אייבערשטער האט דיך אלעס געגעבן, האסט געהאט אלע קליידער, האסט אלעס געהאט, האסט געהאט צו עסן, האסט נישט געדארפט קויפן אין גראסערי סטאר, ס'איז נישט געווען קיין בילס, די ענני כבוד, די ענני אש, ליכטיג, טונקל, אלעס איז געווען, האסט נישט געהאט קיין יוטיליטי בילס, נישט קיין רענט בילס, גארנישט, וואס האט דער מענטש געהאט צו טון? איין זאך, זיץ און דאנק. דאס דער אייבערשטער האט געוואלט, זיץ און דאנק, און די עצה וואס איך ווארף אין דיר און איך געב דיך אלעס. און זיי האבן עס נישט געטון. וואו זענען די אידן געגאנגען? נישט נאר זיי האבן עס נישט געטון, דאס שטייט אין ספרים וואלט נאך דער אייבערשטער פארשוויגן. וואס די פראבלעם איז געווען איז כמתאוננים, זיי האבן נישט געסטאפט פון קאמפלעינען, און אנפארטשענעטלי אז אונז קוקן מיר זיך אן אין אונזער לעבן, אונז קוק מיר אויכעט אסאך מאל אזוי אויס, א מענטש זאגט, ער האט אישו מיט פרנסה, איין סעקונד, איך געב אים א פרעג, זאג מיר, ביסט חתונה געהאט? יא. דו ביסט געזונט, דיין ווייב איז געזונט? יא. וויפיל קינדער האסטו? זאגט ער, ער קען נישט ציילן אויף די צען פינגערס. יא? קיין עין הרע, דו האסט מער ווי צען קינדער? זענען אלע, אלעס איז גוט, אלעס, איין מינוט, דו צאלסט מאר אר לעס די בילס, יא, באט כ'וואלט קען באשטיין צו מאכן מער געלט א וואך. זאג איך אים, פליז, איך קען נישט רעדן מיט דיר. זאג מיר קודם אלע גוטע זאכן, און נאכדעם קענסטו מיר. סאו די אידן נעבעך האבן נישט געסטאפט צו קאמפלעינען, ס'שטייט זיי האבן ליב געהאט וואס? וואס האסטו געזאגט פריער, וויאזוי הייסט א צוויבל אין ענגליש? אין לשון קודש, בצלים. איך האב מיך גענומען ליינען לעיטלי אין די תורה, און באלד צוקומען צו די טענק יו השם ספר תורה, באט דאס איז א עקסטערע מירעקל וויאזוי איך בין געווארן א בעל קורא אווערנייט, ס'איז עקסטערע שמועס פאר זיך, אבער סוב שאנבאך ווייס איך מ'זאל מיר נישט אקריכן. באט איך האב פאריגע וואך געליינט אין תורה אז די אידן האבן זיך אפגערעדט אז זיי די מיסינג די בצלים די און די און די און די און די אבטיחים און די עפעס שטותים וואס זיי האבן געמיסט. שטייט דארט גראדע ארויס זיי האבן געזאגט נפשנו יבשה, אונזער נפש איז דריי, אז דו טראכסט טיף, איך האב עס געהערט פון א מורא'דיגע גאון, נישט זייער באדי, זייער מאגן איז נישט געווען ליידיג, זייער מאגן איז געווען פול מיט דעלישעס פוד, נפשנו יבשה, זייער טינקינג, זייער נפש איז געווען דריי פון דאנקען. און ווען א מענטש טראכט אייביג פון נעגעטיוועטי, ער האט געזאגט נפשנו יבשה, זיין נפש איז אים נעבעך טרוקן, אור אמעריקא האט ער געזאגט א גאנצן צייט, איך דארף נישט די טשאפס, איך דארף נישט די ריב סטעיק, איך דארף די צוויבל מיט די פיש מיט די אבטיחים פון דארט, איט דאזענט, וואס די קראך, איט דאזענט מעיק עני. שטייט, זיי האבן זיך נישט געסטאפט אפצורעדן, וואו געווען די פאנטש ליין, וואו געווען די דאון, די קראך, קראך, איז געווען ביי. דער אייבערשטער האט געשיקט, גייטס טשעקטס אויס, איך גיי נישט סתם ארייננעמען אין א לאנד, שיקטס מענטשן און קומטס צוריק, שטייט זענען צוריק געקומען, וויפיל שבטים זענען דארט געווען, יא? שטייט זענען צוריק געקומען, די פיר שבטים האבן געשלעפט איין געהענגעל טרויבן, אימעדזשין, פיר מענטשן איין געהענגעל טרויבן, איינער האט געשלעפט א פייג, איינער געשלעפט א טייטל, יעדער האט געשלעפט עפעס וואס. איט דאזענט מעיק סענס. דו קענסט אימעדזשין א טרויב וואס פיר מענטשן דארפן טראגן? זענען צוריק געקומען, די אידן וואלטן געדארפט דזשאמפען פאר דזשוי. סאו זיי דערציילן די מרגלים אלע גוטע זאכן און זיי געבן א זאג אזא ביי די וועי, אפס, ווייסט, די אפס איז די ווארסט, וויאזוי זאגט מען אפס? אבער. די אבער איז די פראבלעם. נאר אז ס'איז דא דארט די הויעכע מענטשן און אונז קוקט מיר אויס ווי היישעריק אין זייערע אויגן. שטייט, וואס האבן די אידן געטון דארט אויפן פלאץ? געוויינט. אנשטאט זיך צו נעמען, דאנקען און עסן און זאגן, פיין, דער אייבערשטער וואס קען דאס אלעס, קען זיי געבן א קנאק אראפ דעם די גרויס. רייט די וועי שטייט, זיי האבן זיך אראפגעזעצט וויינען, ויבכו בוכה למשפחותיו, ויבכו כל העם כל הלילה, זאגט, זאגן די חזל, מורא'דיגע ווערטער, כ'האב עס געזעהן היינט אין מסכת תענית און מסכת סוטה, אויב איך מאך נישט קיין מיסטעיק איז עס דף כ"ט עמוד א', כ'דארף עס נאכאמאל איבערקוקן, וואס איז מוה אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן אז יענע טאג איז געווען תשעה באב, תשעה באב, און דער אייבערשטער זאגט אמר הקדוש ברוך הוא, עטס וויינטס פאר נאו ריזען? איך טו אלעס מידה כנגד מידה, די טאג גייט זיין א בכיה לדורות, די טאג תשעה באב גייט ווערן חרוב די ערשטע בית המקדש און די צווייטע, אגעין, חזל זאגן אז זיי זענען די, זיי, איטס עז גוד עז עט געטס, און זיי גייען צוריק משה די תורה מסיני, די פוינט איז אז, האלד אן, מ'האט געוויינט אומזיסט. אלעס טוט דער אייבערשטער מידה כנגד מידה. נאו גיב איך א פרעג די מענטשן וואס זיצן אויבן אן. וויאזוי באקומט מען צוריק משיח? וויאזוי באקומט מען צוריק די בית המקדש? זייער סימפל. אנשטאט ס'זאל זיין א בכיה של חינם, נעם דיך דאנקען אומזיסט. און אומזיסט יעדער וואס איז דא וואס איך זע האט צוויי אויגן וואס קוקט אויף מיך, יעדער וואס איז דא הערט מיך מיט צוויי אויערן, יעדער וואס איך זע דא כ'גיי זאגן הייבט אויף די הענט, יעדער האט געהאט צען פינגערס, יעדער שטעלט זיך אויף, יעדער שטעלט זיך אויף, עטס האטס נישט אויף וואס צו דאנקען? איך שעם מיך. יעצט אויב עטס ווילטס משיח זאל צוריק קומען קענסט טון תורה. קענסט טון אהבת חינם און זאלסט עס טון און ס'איז אימפארטענט, באט די באטטאם ליין איז אויב דו גייסט צוריק צום סאורס, אויב צוליב דעם איז די בית המקדש חרוב געווארן ווייל מ'האט געוויינט אומזיסט, נעמטס און גיי דאנקען אומזיסט און דאס וועט צוריק ברענגען משיח. אונז זאגן מיר עס יעדן טאג הושיענו השם אלקינו וקבצנו מן הגוים להודות לשם קדשך, אונז ווארט מיר הושיענו, אונז בעט מיר, איך זאג פאר מענטשן טו די אפאזיט. דער אייבערשטער העלפט גענוג. טו די להודות לשם קדשך, הייב אן קודם צו דאנקען, און נאכדעם וועסטו שוין זען אז ס'וועט זיין וקבצנו והצילנו מן הגוים, דער אייבערשטער וועט אונז אויסלייזן. און אזוי האב איך אנגעהויבן מיט די ערשטע גרופ, איך בין ארום געגאנגען פעדלען, איך האב געבעטן מענטשן, איך האב געצאלט מענטשן געלט, קום ארויף אויף די גרופ, עס זענען ארויפגעקומען א באנטש מיט ליידיגייערס קודם אויף די גרופס, איך האב נישט געכאפט, איך בין געווען אמת'דיג, תמימות'דיג, תמים תהיה עם השם אלקיך, און עספעשעלי דא, איך האב עס געמיינט אמת'דיג, און זיי האבן ארויף געלייגט ספעם און גארביטש און סטיקערס און זיך נאריש געמאכט, איך פלעג מיך בעטן צו זיי, זיי פלעגן מיר זאגן אה דארפסט מיר געבן געלט דארפסט מיר טוהן, ווייסט מען האט מיך ממש געהיידזשעקט, איך געדענק מיט בלוט וויאזוי איך האב שטאט אויפגעבויט די ערשטע גרופ. כ'האב קיינמאל נישט פארגעסן, דריי חדשים שפעטער באקום איך פון איינעם א מעסעדזש, ארי, כ'וויל דזשוינען טראכט איך, וואו, כ'בין געווען אזוי העפי, איינער וויל שוין דזשוינען נאך דעם, אבער איך קען נישט דזשוינען, זאג איך אים פארוואס נישט? זאגט ער קוק, כ'בין דעמאלטס געוואר געווארן אז וואטסעפפ האט אזא זאך אז ס'פיט אפ טו טו הונדערט און פיפטי סעווען פיפל פער גרופ, זאג איך, ווען איך הער ניין הער איך יא צוויי מאל, דו ווילסט דאנקען ס'איז נישט דא קיין פלאץ? געס וואט? איים אפענינג אפ! און וועם קאלט מען? שמעון! שמעון! נאך א פופציגער! נאך א פופציגער! יעצט זאגט ער צווייטע מאל שוין גענוג טווענטי פייוו! ער זאגט, יעצט זעה איך דאך שוין מירעקלס, עפעס באקום איך שוין טווענטי פייוו! מ'האט געעפנט דעם צווייטן גרופ, איך האב קיינמאל נישט פארגעסן, ס'איז אזוי אריבערגעגאנגען די ווינטער און די און די. wow. ווייל דא קומט חילו אריין אין די פיקטשער, ס'איז עהם ס'איז געגאנגען אזוי די חדשים, יא וויאזוי גייט עס אין די ווינטער חדשים, איך בין געגאנגען דעמאלטס מיט ענגליש, ס'האט זיך געעפנט פעברוארי, מארטש, עיפריל, מעי, דזשון, דזשוליי, אוגוסט, ס'איז אנגעקומען אזוי סאמוועיר צווישן ראש השנה יום כיפור האבן מיר מענטשן שוין געזאגט ארי. דו האסט דא א מאוומענט, דו ווייסט נישט וואס דו האסט דא געטון מיט מענטשן, איך האב באקומען א פאון קאל, איך האב געזאגט אלעס איך טו טו איך מיטן אייבערשטן, אויב איך האב סייעתא דשמיא גיי איך עס טון. וואס עטץ ווילטס, זיי האבן געוואלט איך זאל מאכן א איווענט, און ניטאמאל געוואוסט וואס א איווענט איז, מאך א איווענט אין איינעמס בעק יארט, איינער האט געהאט א נס, און איך וועל זאגן אויכעט ווער, ער וועט הנאה האבן איינער פון די גרויסע פארטי פלענערס היינט, באט לאמיר צוריק גיין א רגע, זאג איך אז דער אייבערשטער וועט מיר שיקן א סימן וועל איך עס טון, איך באקום א פאון קאל א טאג שפעטער, אַ פֿרױ, זי װײנט. זאָג, װאָס װײנסטו? דו װײסט, איך בין אַ דאַנקער. זאָגט זי, איך װײן פֿון פֿרײד. אָ, דעמאָלט קענסטו װײנען! װי לאַנג מע װײנט נישט קײן בכיה של חינם! װאָס איז, מיסטער בערקאָװיטש? יו סעװד מײַ מערידזש. זאָג איך, איך? איך האָב עס? װאָס האָב איך געטאָן? זאָג, יו העװ טו אַנדערסטענד סאָמטינג. איך האָב אַ שטוב מיט קינדער. איך בין סעפּערעיטעד שױן פֿאַר יאָרן. די אָנלי ריזאָן פֿאַר װאָס איך בין נישט געגעט איז פּשוט װײַל. בעק ענד פארט בעק ענד פארט, מען קען נישט דעסיידן וועגן די קינדער לא עלינו מען זאל נישט וויסן, און איך ווייס נישט וואס צו טון דא אין מיין מיינד, און איך בין ארויף געקומען אויף דיין גרופ, און דו האסט גערעדט דעמאלטס די כח פון דאנקען, און נישט סתם דאנקען, דאנק אויף די סימינגלי בעד, וואס קוקט אויס שלעכט, ווייל דאס רייסט אדורך יעדע גזירה, און ס'איז בדוק ומנוסה, איך האב נאך נישט געטראפן, איך קען ענק יעצט זאגן כמעט פינף יאר וואס איך טוה אין דעם, כ'האב טויזענטער מענטשן אויף די גרופס אליין, טערטי פאר, פיר און דרייסיג וואטסעפפ גרופס, און אלע אנדערע, אינסטעגרעם, טעלעגרעם און אזוי, איך רעד דא פון איבער פופציג טויזענט מענטשן וואס איך ווייס אויף מיינע גרופס, וואס איז אסאך מער פון דעם, איך האב נאכנישט געטראפן איין מענטש וואס האט זיך גענומען דאנקען און געגאנגען מיט דעם מהלך, דאנקען אויף די גוד און אויך דאנקען אויף די סימינגלי בעד אז ער איז נישט געהאלפן געווארן, איך האב נאכנישט געטראפן. כ'האב גראדע געטראפן איין מאל איינער וואס האט מיך געטשעלנדזשט זאג איך אים זאג מיר וואס טוסטו? און ער האט מיר מודה געווען אז ער טוט עס איין טאג יא און צוויי טעג נישט און איין יאר, זאג איך אים וועם עסטו אויספאפן זאג איך אים דו גייסט דיך אריינזעצן אין א קאר וועם עסטו אויספאפן, וועסט אריינלייגן וואסער אנשטאטס געז און ס'וועט נישט פארן וועם עסטו אויספאפן? דיר אליין? קאם אן הייב עס אן. איטס א לייף סטייל. טרי מאנטס לעיטער דער איז געווען א חתן. די לעצטע איווענט וואס כ'האב געמאכט ווייזט ער מיר ביי פונדערווייטנס און זאגט מיר איי גאטע גאו זאג איך אים וויי? זאגט ער איי העוו א בעיבי. ער האט שוין געהאט א בעיבי אויכעט! אט א יאר שפעטער ער האט שוין א בעיבי! און ער זאגט מיר ארי איך בין געקומען פשוט דיך צו ווייזן רעספעקט, קיין עין הרע דו ביסט דא געווען אינוואלווד אין דעם, האב איך דיך געקומען, באט איך דארף, איך מוז גיין, איך האב די בעיבי איך דארף עס בעיביסיטן. סאו איך וויל צוריק גיין צו דעם, קאלט מיר די פרוי און זי זאגט מיר איי אוו יו מיי לייף, זאג איך וואס איז געשען? זי איז ארויף געקומען אויף די גרופ, און זי האט אנגעהויבן צו דאנקען, אלל אוו א סאדען זי גערעדט עפעס יעדע וואך צו דעם מאן וואס מ'האט געטרייט אויסצוארבעטן, און אלל אוו א סאדען זי האט אנגעהויבן צו רעדן עפעס שענער צו אים, ווען מ'דאנקט רעדט מען שיין אטאמאטיק נישט. פארוואס פארוואס רעדט א מענטש נעסטי איז ביקאוז ער איז אנגעווייטאגט און דו גיסט עס אויס אויף איינעם, באט ווען דו דאנקסט און דו ריעלייזד אז דו האסט אזויפיל גוט, אטאמאטיק דו רעדסט שיין. זי האט אנגעהויבן צו רעדן שענער צום מאן, בעק ענד פארט, בעק ענד פארט, זיי זענען ארויסגעגאנגען, און זיי האבן געזאגט וואן סעקאנד, די ווייב זאגט פאר די מאן, דו ביסט נישט די זעלבע ווי דו ביסט געווען אפאר יאר צוריק, ער זאגט פאר איר, דו ביסט נישט געווען די, סאו האו אבאוט ווי געט בעק טאגעדער, סאו מיסטער בערקאוויטץ, מזל טוב, איים בעק וויט מיי האזבענד. איך ווייס נישט צו לאכן צו וויינען, באט זי זאגט מיר מזל טוב, זאג איך אה, באשעפער דו האסט מיר געשיקט א נאך א סימן, אף קאורס מאך איך די עווענט. זאג איך אבער ווי גיי איך וויאזוי הייב איך אן א איווענט, א איווענט קאסט אסאך געלט, סאו ס'איז געווען איינער אויף די גרופ וואס ער וואוינט אין עירמאנט און ער האט מיר געזאגט ער האט א חבר וואס יענער האט געהאט עפעס א מירעקל, ער האט א ריזיגע בעקיארד ער געט זיין בעקיארד, פיין וויאזוי גיי איך ווייטער, אה מ'דארף פוד, א פארטי פלענער, סאו וועם רוף איך, סאו איך דערמאן מיך אז עפעס א וואך צוויי פארדעם האט מיך אלי פרידמאן פון אלי פרידמאן פראדאקשענס, גוד פרענד אוו מיין, און אגעין איך געב אים דא קרעדיט איף איטס אקעי וויט יו. א שאוט אוט? וואס? א שאוט אוט? א שאוט אוט סימפלי ביקאוז ער איז געווען דער ערשטע מענטש, מען רעדט דא פון א סאך געלט, באלד קומט די צווייטע שאוט אוט, די ערשטע מענטש וואס, מען רעדט דא פון א סאך געלט, איך זאג אים איך וויל מאכן א איווענט און דו ווילסט מיך העלפן אין דעם, זאגט ער וואס הייסט, נישט נאר איך גיי דיר העלפן, איך מאך די גאנצע זאך, איך טשארדזש דיר נישט קיין פעני.

וויל דיס טשארדזשער ווארק פאר יו? זאגט ער אים יעס. טעיק איט. לאמיך דיר באגלייטן אראפ, ס'איז געווען טרעפיק, די קאפ איז געפארן מיט די לייטס, ער האט אים אראפבאגלייט, ער איז אנגעקומען אויף שבת, אן די וועי בעק האט ער געהאט עפעס א קאר, ער איז אריינגעפארן אין וואלד, ס'האט זיך איבערגעדרייט, ער איז ארויסגעקומען, מ'האט געזען די קאר, מ'האט נישט געוואוסט צו ס'איז א פיורא היילענדער, צו ס'איז א שעווי ספארק, אדער דזשיעם אויטא, וואטעווער, זאגט ער מיר ארי איך בין אריבער אזא נס דער אייבערשטער מיך געלאזט און דו פרעגסט מיך דא דאס? אף קאורס! זאג איך אים אלי באט איך מאך א דיעל מיט דיר ווען סגייט זיין אין פאבליק איך ווייס די קען זיין דו ווילסט נישט די שאוט אוט איך גיי דערציילן דיין מעשה אין פאבליק זאל דער עולם וויסן סאיז אודה השם מאד בפי ובתוך רבים אהללנו יו קענט גאו ראנג זאג איך אים וואס איז נעקסט קיצור זאגט מיר איינער די א חבר, אקעי, ער ווייסט ער איז א שפילער און ער איז א זינגער און ער איז אהער און אהין, זאגט מיך איינער א זינגער דו גייסט נעמען איינס, יו גאטע טעיק א פיו עספעשעלי פאר די פירסט טיים, און ווער איז די בעסט פאר א קווייער? המזמרים! און איך זאג פאר יענעם איים סארי, איך ווייס ער איז די בעסט באט געס וואט, חילו נישט קיין נאר, ער ווייסט וואס ער איז ווערט, ער טשארדזשט א פרייז, און ס'קומט זיך אים, ביקאוז הי נאוס היס סטאף, זאג איך, איך גיי טרייען מיינס. אגעין, אלעס וואס איך טו דא, צו ס'איז מיט גריל אן לי, צו ס'איז מיט מיט מעט, צו ס'איז מיט מיט מיט מיט האוז, עניטינג, האט דער אייבערשטער מיך געהאלפן. ס'איז נישט כוחי ועוצם ידי איך הייב אן קאכן, איך רען צו אים אייניס, און לאמיך זען. כ'קאל אים אן, איך זאג חילו איך וויל דא מאכן א עווענט, און דאס און יענץ, און חילו זאגט מיר ארי איך בין אויך אויף די גרופ און איך דאנק אויכעט, און ס'האט אויכעט געטוישט מיין לעבן אסאך, כ'האב אנגעהויבן איינזעהן ווי קיין עין הרע פאר יעדע דזשאב וואס כ'האב און אלעס, און יא, איך קום ארויס. זאג איך אים באט כ'ווייס נישט צו דו ווייסט ס'נאר דא איין פראבלעם, יא? זאגט ער זאגט ער ניין ניין ניין איך איך פארשטיי איך גיי רעדן מיט מיינע חברה כ'האב דיר קיינמאל נישט איבערגעפרעגט ביי די וועי, האסט מיר געזאגט האסט רעדט מיט דיינע חברה און ביי די ענד אוו די דעי כ'האב דארט געווען מיט א קווייער און איט וואז איט וואז איך זאג עס איז געווען אונטער די הימל און מ'האט געדאווענט דארט מנחה און מ'האט עס איז געווען א ביוטיפול איווענט. ס'איז געווען זייער זייער א. ס'איז נאך קיינמאל נישט געווען אזאנס. ניין ס'איז געווען ס'איז געווען עכט א א תמימות'דיג? א זייער א ספיריטשול איווענט, יעדער וואס איז געזיצן דארטן. איז געזיצן מיט אזא מין דאס ער איז געקומען עכט ווייל ער האט געוואלט דאנקען דעם אייבערשטן, אבער אויך איז ער געקומען ווייל ער האט אים געוואלט, ער האט אים געוואלט שטיצן, האט דאס געעפנט א א זאך וואס וואס דו באקומסט. ס'איז גוט. וואו. מ'האט אים געוואלט מחזק זיין. איך זאג דעם אמת. איך האב דאס נישט געוואוסט. זאג דעם אמת, יעדער וואס איז געזיצן ביי דעם אווענט, איז געווען דארטן פשוט דיר צו געבן דעם קארעדזש, דאנט גיוו אפ. דאנט גיוו אפ. דאנט גיוו אפ דזשאסט ווייל דו ביסט דורכגעגאנגען אסאך איך געדענק איך בין געווען אויף דעם גרופ דעמאלטס און דו ביסט דורכגעגאנגען אסאך אסאך היט פון מענטשן מענטשן זענען געווען זייער מין און שלעכט אויף דעם דאס און יעדער וואס איז געקומען צו דעם אווענט דעמאלטס און דו האסט געזען פון אלע מינים האסט געזען פון גרויסע בערד ביז געשעיווטע בערד פון אלעס אבער פון חסידישע הייזער. אזוי ווי דא. ניין נישט אזוי ווי דעי. וואס? נישט דאס. אה. איך רעד יא אלע ס'איז געווען ממש אלעס נאר פון חסידישע הייזער. אה אה אה. און האסט געזעהן אלע מיני. האסט געזעהן די טענק יו האשעם וואס איז די אידן וואס זענען שטייען און דאנקען און לויבן דעם אייבערשטן און אויך האסטו געזעהן די טענק יו האשעם לייק ס'גייט מיר גוט איך איים פראם די טענק יו האשעם פיפל באט אלע זענען געקומען מיט איין כוונה דאונט גיוו אפ, זשאסט פאר ווייטער. איך דערמאן מיך יעצט, ס'איז געווען א חבר, ער האט אזוי הנאה געהאט אז ווען איך האב מיך אויפגעשטעלט רעדן האט ער זיך אויפגעשטעלט מיט זיין פאון, איך מיין כ'האב גערעדט אויב איך געדענק גוט פאר פארטי טרי מינוטס, ער האט אפגעכאפט די גאנצע זאך, און היינט ברוך השם אונז האמיר שוין א וועבסייט.

דער וואס וואוינט אין רוסלאנד און ער גייט דיר זאגן אין רוסיש, גייסטו אים אראפקוקן? דאס איז די שפראך וואס ער רעדט. די מענטשן וואס האבן געוואוינט פאר די צווייטע וועלט מלחמה, זיי האבן געוואוינט אין פויליש, זיי גייען דיר זאגן אין פויליש דא זוועדאניע, אדער יא וועלכע לענגוויטש, אדער איינער וואס וואוינט אין מעקסיקאו. דו האסט מיך געפרעגט א גוטע קשיא. ווען איך האב געעפנט די ערשטע גרופ, האב איך געעפנט איין גרופ וואס יעדער איז אויף דעם, יא, איין שפראך, ענגליש. מענטשן האבן מיר אנגעהויבן צו זאגן, האלד אן א מינוט, האלד אן. איך וואוין אין ספעין. איך וואוין אין מעקסיקא. וואס בין איך שולדיג אז איך קען נישט ענגליש? איך זאג איין סעקנד, דער איז נאו סאטש א טינג. און מען גייט עפענען א ספעניש גרופ. און ס'הייסט גראסיאס א דיאס אונא. די ערשטע. ס'וועט זיין מער מענטשן וועט זיין דאס. צווייטע. ס'איז אנגעקומען צו מיר אז ס'איז געווען זייער אסאך פרויען וואס האבן געזאגט אז זיי האבן זיך זייערע פרויענישע זאכן וואס זיי ווילן דיסקאסן. אונז דאנקען אויף דעם די אייבערשטן, למשל, כ'האב געקויפט א נייע דרעס, כ'האב געקויפט נייע שוז, די חכמים האבן געזאגט פאר א ריזן בזכות נשים צדקניות נגאלו, איך זע עס אויף די טענק יו השם גרופ מיט אזא תמימות, מ'קען משוגע ווערן, ס'דא א פרוי וואס שרייבט למשל, כ'בין אראפגעגאנגען צו די באס, פֿינף מינוט שפעט פארוואס? ווייל די קינד די לעצטע מינוט האט זיך דערמאנט אז ער דארף אין טוילעט, אדער די לעצטע מינוט האט זיך די קינד דערמאנט אז ער האט נאכנישט געגעסן, און די מאמע זאגט באשעפער איך וויל מיין קינד זאל גיין לערנען, מאך די באס, זי קומט אראפ אונטן און די באס שטייט דארט, און די באס דרייווער רופט זיך אן איי דאנט נאו, יו לאקי, היינט איז געווען עפעס א עקסידענט ער האט געדארפט ארום פארן אפאר עקסטערע גאסן, אז אז די באס איז יעצט אנגעקומען זאגט זי יא לאקי, איך האב געדאנקט די אייבערשטן, און זי לייגט דאס אויפן גרופ, דו פארשטייסט וואס דא טוט זיך? די נשים צדקניות שרייבן דאך אזוי אמת'דיג מיט אזא תמימות. אז אסאך מאל זאגן מיר מענטשן, ווייסט, ארי, מאך אזא גרופ, מאך א עקסטערע גרופ, זאג איך, ניין, דאס בויט ווען מען זעט אלע מינע מעסעדזשעס און אלע מינע זאכן, דאס בויט צוביסלעך, סא באט, כ'האב געמאכט די עקסטערע פראען גרופס אויכעט, נאכדעם איינער האט מיר געזאגט אז די צייטן דא אין אמעריקע און אין ארץ ישראל,

יעצט, די ערשטע גרופ האבן מיר אונז געבן א נאמען, די די לאגא, איך דאנק דיר באשעפער, א דאנק ברענגט א דאנק, אין ענגליש, Thank you Hashem, קאנעקט טרו טענקינג. וואס מיינט קאנעקט טרו טענקינג? יא, קאנעקט דיך צום אייבערשטן דורך דאנקען. איך וויל דיר דערציילן א אינטערעסאנטע מעשה. איך בין געווען אין יאנג איזריעל ווען איך האב געעפנט דאס, און אזוי ווי חילי האט פריער געזאגט, ס'איז געווען זייער אסאך מענטשן וואס האבן מיך געבן פעם. קומען דארט איינער, האט אנגעהויבן צו רעדן צו מיך, ער וויל געלט, ער וויל מאכן א סא'ס'כעס וויל ען דיעל, קומט פון סקווער. יא, סא איך וויל עס דווקא יא מענטשען ביקאוז ביקאוז ס'איז אמת'דיג אימפארטענט און איך ווייס אסאך וויוערס קומען פון סקווער אויכעט, איך וואלט עס אדערווייז נישט געמענטשענט. אונז האבן אפילו געהאט א געסט וואס קומט פון סקווער. אקעי. יענער איז א ראש כולל פון איבער טויזענט יונגעלייט. און ער הייבט מיר אן צו רעדן פון די תורה ווי חשוב ס'איז און אלעס. הי פאונד די ראנג פערסאן, איך זאג אים תורה זייער חשוב אלעס פיין און וואויל, באט מיט וואס הייבט מען אן די טאג? מען הייבט אן די טאג מיט תורה אדער מיט תודה? איך זאג די ריש און די ד' זענען זיך מתחלף, תורה תודה זיי קוקן אויס ביידע די זעלבע, די צוויי ערשטע ווערטער מודה אני, איך וויל דיך עפעס פרעגן דו קענסט גוט גרעמער, וואזוי דארף שטיין נארמאל מודה אני אדער אני מודה? אני מודה. פארוואס זאגט מען מודה אני? דאנק איך. כ'געדענק נישט ווער ס'האט עס געזאגט, צו דער חוזה, צו דער תפארת שלמה, איינער האט עס גוט געזאגט, צו דער קאצקער מיין איך, פאר א מענטש זאגט מודה איך דאנק, קענסטו נישט זאגן אני ווייל דו ביסט גארנישט. נאכדעם וואס דו זאגסט די ווארט מודה איך דאנק, דעמאלטס איז שוין דא עפעס אני. אז דו שטייסט אויף צופרי, ווייסט כ'האב געפרעגט איינעם, איז דא א זאך וואס חס ושלום אויב א מענטש איז טמא, מעג ער לערנען? ניין. דארפסט גיין אויף א סטענד. עני זאך וואס דו ווילסט טון. מעגסט מאכן א ברכה. די איינציגסטע מאל אז קוק, איך זאג דיר, ס'איז א זאך וואס טוען מיר יעדן טאג, איך זאג, א מענטש האט זיך קיינמאל נישט געטראכט. ווען מ'שטייט אויף צופרי, נאך פאר דו גיסט דיך אפ די הענט זאגסטו מודה אני. אפשר ביסטו געווען אין בית הכסא אינמיטן די נאכט, אפשר ביסטו טמא, אבער די כח פון דאנקען איז אזוי שטארק אז ס'פושט אוועק אלע טומאה. אז דו האסט געעפנט די אויגן נאך פאר דו גייסט אראפ פון בעט זיך גיסן די הענט, סתם דו האסט געעפנט דיינע אויגן? כ'האב אמאל איינעם געפרעגט א קוועשן, ער האט נישט געוואוסט די ענסער. נאמבער וואן, וויפיל סעקאנדס איז דא אין א טאג? וויפיל שעה איז דא אין א טאג? פֿיר און צוואַנציק שעה. וויפיל סעקונדעס איז דא אין א טאג עיטי סיקס טאוזענט פאר האנדרעט, הערסט גוט עיטי סיקס טאוזענט פאר האנדרעט, פרעגט איינעם א קוועשן, ווען די לאטערי גייט ארויף צו א הויעכע נאמבער, מ'רעדט נישט פון דרײַ מיליאן פון צען מיליאן פון פֿופֿצן מיליאן, אפאר יאר צוריק, קען זיין פאריאר, עטס וועטס געדענקען, איז געווען די לאטערי עפעס נישט נארמאל הויעך איבער א ביליאן דאלער. כ'מיין פאריאר, עגעין אויב איך געדענק גוט. ס'עפעס דארף עפעס אריבערגיין עפעס עפעס כ'מיין צוועלף אדער. ס'מוז אריבערגיין צווישן צען און עלף און צוועלף און דרייצן מאל וואס קיינער האט נישט געווינען אין א ראו ס'זאל אנקומען צו איבער א ביליאן. יעדער איז געגאנגען דעמאלטס קויפן די לאטערי. געפרעגט איינעם וואס איז די טשענס צו געווינען די לאטערי? די טשענס פון געווינען איז עפעס איינס אין טו הונדערט און פֿופֿציק מיליאן סאמטינג, און ממש אגעין זיי זאגן ענדערשער די טשענס ס'זאל א לייטענינג סטראק וואס איז אויכעט א בליץ זאל דיך חס ושלום טרעפן איז קלענער די טשענס ווי זאלסט געווינען די לאטערי, אבער מיר זעהן ווי מענטשן לויפן און קויפן די לאטערי. פרעג איך יעצט איינעם זאג מיר וואס איז די טשענס און וואס איז די נאמבער פון א מענטש נישט אויפשטיין צופרי? איי דאנט קנאו. פינף ביליאן, זעקס ביליאן, זיבן ביליאן. זאג איך אים, ס'קען זיין ס'איז אזוי ווי די לאטערי, טו הונדערט פיפטי מיליאן? נע, סאך מער. זאג איך אים, קענסט עס גוגלען, כ'מיין ס'איז א זאך וואס זיי. כ'האב עס אמאל געליינט ערגעץ אין א בוק, ס'איז ארויס. איינס אין עיטי פייוו טאוזענט פיפל שטייט נישט אויף צופרי. זאג איך, אימעדזשין די לאטערי פון א ביליאן דאלערס, האסט א איינס אין עיטי פייוו טאוזענד טשענס צו געווינען, יעדער וואלט געלאפן קויפן און יעדער וואלט געקויפט הונדערט טיקעטס, איי מין די טשענסעס איז אזוי קליין, זאג נאר אז די טשענס איז אזוי קליין אויך חס ושלום נישט אויפצושטיין א צופרי, די ערשטע זאך וואס די שטייסט אויף צופרי, וואס הייסט? מודה אני, הייב אן די טאג, הייב אן צו דאנקען, עס נעם אפאר מינוט אינמיטן טאג, די ווייסט, כ'ווייס נישט צו די זעסט אזויפיל סטעטוס, די האסט צייט אינמיטן טאג, ניין די אנהענגער זענען אלע ביזי.

א תפילה וואס מענטשן, דא שטייט נישט גארנישט וואס דו בעטסט דעם אייבערשטן, סתם דו דאנקסט אים, א דאנק אז דו ביסט שטענדיג מיט מיר, א דאנק פאר אלע חסדים וואס דו טוסט מיט מיר, א דאנק פאר יעדן אטעם, האו אבאוט אין מידל אוו די דעי שרייבסטו, סטאפ וואטעווער יור דואינג, איים פיין, איים אקעי, איים אלייוו, עווריטינג איז פיין, און איים גאנע סעי, קאפיטל ק, טשעפטער וואן האנדרעט, מזמור לתודה, ס'שטייט וואס איז געווען די גרויסע זאך מיט שרה אמנו, שרה אמנו, אונזער מאמע, וואס איז אזוי גרויס? שרה אמנו האט נישט געהאט קינדער אלע יארן, יא זיי האט געווארט אויף קינדער אלע יארן, שטייט אז ווען זי איז אוועק שטייט ס'איז געווען ק כבת כ, וואס איז די מורא'דיגקייט? שרה אמנו האט אונז אויסגעלערנט א מורא'דיגע זאך, קאפיטל ק איז מזמור לתודה, קאפיטל כ איז למנצח יענך השם ביום צרה, זי האט געמאכט שור, זי האט געמאכט שור ביידע, אקעי דאס איז נאך א טיפערע ווארט, אז סיי בשעת הצרה האט זי געדאנקט, אבער זי האט געטון נאך עפעס, ק כבת כ, זי האט געמאכט שור צו עטליסט טענק השם די זעלבע אמאונט ווי כבת כ ווי זי האט געוויינט פארן אייבערשטן, זי האט אזוי סאך זיך אפגערעדט אלע יארן, כ'מיין נישט אפגערעדט, זי האט געבעטן און געבעטן און געבעטן, באט עט די סעים טיים האט שרה אמנו געמאכט שור אז ס'איז ק כבת כ אז זי דאנקט פונקט אזוי סאך, און דאס דארף א מענטש געדענקען. ווילסט נישט דאנקען קיין סאך? רעד דיך נישט אפ קיין סאך. אבער אויב חס ושלום דו רעדסט דיך יא אפ, מאך שור עטליסט אזויפיל צו דאנקען. טו די בעיסיק, טו די בעיסיק, און אז דו עסט אזוי טון, אם ירצה השם, ס'דא א צעטל, איך האב מיטגעברענגט א צעטל וואס איך האב געוואלט ענק זאלן עס זען, א מורא'דיגע אינטערעסאנטע זאך. סאו די ערשטע זאך וואס דא שטייט איז הודו לה' כי טוב כי לעולם חסדו. ענק זען עס? ענק זען דאס? זייער אינטערעסאנטע זאך.

דינסטאג יא, יום שלישי כי טוב צו מאנטאג באט ביז מ'האט געענדיגט די דיעל איז געווען ביי די ענד אוו די וואך. יענע וואך שבת ווען איך בין אריינגעקומען אין שול און כ'האב אנגעהויבן דעמאלטס די מאוומענט און אלעס, כ'האב געפילט די סייעתא דשמיא לויפט מיך נאך, און ברוך השם מ'וועט באלד רעדן פון נאכלויפן. איך קום אריין אין שול, כ'עפן אויף די סידור, מנחה לערב שבת. יא, מנחה לערב שבת איז סאמטינג ווערי ווערי אינטערעסטינג. ביסט רעדי? וויאזוי ספעלסטו נארמאל וויטאוט לוקינג אין די פעיפער? סתם, וואס זאגט דיר דיין קאפ? וויאזוי ספעלסטו הודו? היי וו ד' וו. היי וו ד' יוד אדער היי וו ד' וו? ווייל נארמעלי מיין איך אז עס איז היי וו ד' וו, יא? יא. הערטס א זאך, ס'גייט ארום אין די וועלט, מענטשן ווייסן נישט אז ס'האט זיך אנגעהויבן דא. עס גייט ארום אלל אווער אין די וועלט די סעיאינג, און מענטשן ספעלן עס ראנג, זיי כאפן ניטאמאל וואס עס שטייט אויף עס. איך קום אריין אין שול, מנחה ערב שבת, איך געב א עפען אויף מיין סידור. יו סי וואט איי סי. וויאזוי שטייט הודו? זאג מיר וויאזוי ס'ספעלט זיך. הא וו דאלד וו. נא נא נא נא נא! אזוי האב איך אויך געמיינט, רייט? קוק גוט נאכאמאל, אזוי שטייט הודו געספעלט, איים סיריעס, אויב דו ווילסט גלעזער טשעק די איינציגסטע מאל וואס ס'שטייט געספעלט סופאוזעדלי ראנג, און איך האב געמיינט אז ס'איז אין א יאנג איזריעל אשכנז סידור, און אפשר נישט, סאו דאס איז א ספרד, און דאס איז אין כפתור ופרח ענדזשוי זיי, ס'האט אלעס אין זיך, כ'האב געזאגט איך קויף אזאנס. ביקאוז איי קאדנט בעליוו איט, איך זעה יא די זעלבע מיסטעיק, הודו, און אזוי שטייט עס געספעלט. ווען דו נעמסט די הודו פון ערב שבת, די איינציגסטע פלאץ פון אלע הודו להשם כי טוב כי לעולם חסדו, איך מיין ס'איז נייעס, איך זאג דיר יעצט, ווייל אין הלל למשל, די אלע זעקס הודו'ס, עסטו עס נישט זעהן, נאר ביי מנחה ערב שבת, ווייל דער אייבערשטער האט מיר געוואלט עפעס ווייזן, סאו איך געב א גיי אזוי, אהממ. הו, גוט געזען, גיי נאכאמאל, אקעי, העיר ווי גאו. סאו, איך זאג אזוי, איך בין געווען א גאנצע וואך ביזי, מענטשן, מען דארף דאנקען דעם אייבערשטן טווענטי פאר סעווען. סאו איך בין אריינגעקומען אין שול און איך געב א זאג, לאמיך עפעס זען, איך האב געמיינט איך פאל צאם, איך זע די ווערטער הודו לה' כי טוב כי לעולם חסדו. ס'איז זיבן ווערטער, און דער אייבערשטער האט מיר געגעבן א נעיטשער פון די צען יאר אז איך צייל ווערטער, און איך געב א צייל און איך זאג ס'איז טווענטי פאר סעווען, וואן סעקענד, ניין ניין ניין, ארי, האסט געמאכט א מיסטעיק, הודו, מיט ה' ו' ד' ו' דארף זיין טווענטי פייוו, באט דער אייבערשטער האט אזוי געמאכט אז הודו להשם כי טוב כי לעולם חסדו, די איינציגסטע פלאץ וואו ס'שטייט הודו אן א ו' איז ביי מנחה ערב שבת. יעצט הער, ביסט רעדי? דא גייען מיר אונז יעצט ווייטער. איך קום אהיים פון שול אינגאנצן דעיזד און איך זאג wow! סאו מען דארף דאנקען דעם אייבערשטן טווענטי פאר סעווען. באשעפער האסט פארגעסן איך בין דיין סעילסמאן און אונז מאכן מיר דיעלס אייביג. באשעפער וואט דו יו גיוו אין ריטורן איף סאמוואן איז טענקינג יו טווענטי פאר סעווען? כ'טראכט אזוי אינמיטן די סעודה, אהה, איך קום אן צו ברכת המזון, מ'גייט בענטשן. כ'הייב אן צו בענטשן, און מיט א סיריעס, ווייל מ'בענטשט, וואס טוט מען ביים בענטשן? מ'דאנקט דעם אייבערשטן, יא? כ'הייב אן צו בענטשן, און מ'קומט אן, מ'זאגט ברוך ה' הזן את העולם דאס, און נאכדעם שטייט פותח את ידך ומשביע לכל חי רצון. כ'האב געזאגט, האו האו האו וואן סעקאנד, וואס זעה איך דא? קענסט יעצט אריין קוקן נאמבער טו, פותח את ידך ומשביע לכל חי רצון, איז סעווען ווארדס און טווענטי פאר לעטערס. דער אייבערשטער האט מיר געענטפערט, ארי, עם, איך טו אלעס מידה כנגד מידה. איף יו חילו, אדער יו ארי, אדער יו מושי, אדער יו פנחס, דאנקסט מיך טווענטי פאר סעווען, איי עם גיווינג בעק אין ריטורן פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון, איך העל דיר עפענען מיינע הענט און איך העל דיך באגיסן מיט פרנסה. איך זאג באשעפער איי לאוו איט, איטס ביוטיפול, איך וויל נאך. זאג איך באשעפער טוה מיר א טובה, יו נאו וואט, האסט מיר געגעבן א נעיטשער, לעט מי גאו ענד פיינד מאר, סאו אין בענטשן הער אין בענטשן.

גראד נעקסט צו דעם שטייט פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון, סאו ס'איז נישט סתם, און נאכדעם שטייט די נעקסטע פסוק ברוך הגבר אשר יבטח בה' והיה ה' מבטחו, א מענטש וואס פארלאזט זיך אויפן אייבערשטן און דאנקט אים וועט אייביג האבן אלעס גוט, דאס איז די בעסטע לייף אינשורענס, מיך קאלן לייף אינשורענס עידזשענטס יעדן טאג, זיי ווייסן ברוך השם איך מאך געלט און זיי קאלן מיך, איך זאג, כ'האב געטון מיין השתדלות, כ'האב געקויפט בעיסיק לייף אינשורענס, באט איך וויל ענק זאגן, די בעסטע לייף אינשורענס איז, דאנקען דעם אייבערשטן, וויאזוי ווייס איך, און דא קום איך צוריק צו חילו, איך האב געזאגט הלל, ס'איז געווען דעמאלטס חול המועד סוכות, איך האב דאס קיינמאל נישט פארגעסן, מען זאגט הלל ביים דאווענען, און דארט שטייט לא אמות כי אחיה ואספר מעשי קה, לא אמות כי אחיה ואספר מעשי ק. בין איך געגאנגען און איך האב געזאגט wow לא אמות כי אחיה ואספר מעשי קה איז אויך טווענטי פאר סעווען און איך האב עס געזאגט איבערגעזאגט לא אמות כי אחיה ואספר מעשי השם חילו איז געגאנגען ער האט מיר געקאמענט ער זאגט מיר ארי איך האב געעפנט יעצט א הלל איך זעה ס'שטייט לא אמות כי אחיה ואספר מעשי קה ס'שטייט נישט השם האב איך געדארפט צוקומען צום כולל לא אמות כי אחיה ואספר מעשי קה מיט די כולל איז טווענטי פאר סעווען באט ס'איז אנבעליוועבל וואס דא שטייט, לא אמות, איך גיי נישט שטארבן, כי אחיה כ'גיי לעבן, ווייסט פארוואס? ואספר מעשי קה, ווייל איך גיי דערציילן דעם אייבערשטנ'ס וואונדער, סאו אויב איך גיי אזוי טון, גייט אלעס זיין גוט. און אז מ'רעדט שוין פון סוכות, לאמיר געבן שנעל א מיש אריבער דעם פעידזש צו. פורים, כ'מיין ס'איז יעצט ארום געגאנגען זייער אסאך סטעטוסעס עפעס וועגן פורים, עפעס כ"ג סיוון, און דעמאלטס די מלך האט עפעס מ'האט געשריבן די בריוון, סאו כ'האב געטראכט איך קום היינט רעדן, יו נאו וואט, באשעפער גיב מיר עפעס, גיב מיר עפעס, לעט מי טינק אויף סאמטינג, סאו איך געב א עפן אויף דעם תהלים און געב א קוק. קאפיטל כ"ב.

ער האט דאך אלעס געהאט. ער האט געהאט די וועלט פאר זיך. וואס האט דער אייבערשטער איז דאך א. ער האט אלעס געוואוסט. וואס האט ער געדארפט די וועלט? ווייל יעדע טאטע האט ליב ווען א קינד דאנקט אים. דער אייבערשטער האט אלעס געהאט אבער ער האט נישט געהאט קיין קינד וואס זאל אים דאנקען. האט ער געזאגט איך גיי באשאפן די וועלט מיט אלע בעד, מיט אלע סיעמינגלי בעד וואס גייט קומען אין די וועלט. און ס'שטייט טאקע אז ביז די דור המבול האט נישט געדאנקט און דער אייבערשטער האט געזאגט וואס דארף איך די וועלט. נח איז אבער קלוג געווען, ווען נח איז ארויס געקומען פון תיבה, וואס איז געווען די ערשטע זאך, רש"י זאגט עס אויפן פלאץ, ער האט מקריב געווען א קרבן, שטייט רש"י זאגט קרבן תודה, און ס'שטייט וירח ריח ניחוח, דער אייבערשטער האט עס געשמעקט, און ער האט געזאגט אויב ס'איז דא איין מענטש וואס דאנקט מיך, פאר דעם לוינט זיך צו האבן די גאנצע וועלט. און איך זאג צו כ'וועל מער נישט ברענגען קיין מבול. סאו, אונז זעהן מיר דא מורא'דיגע זאכן. זאג איך איין סעקונד, ס'איז דא א מורא'דיגע סגולה צו זאגן קאפיטל כ"ב. וואס זעהט מען אין קאפיטל כ"ב? איך עפן אויף די תהלים און זאג באשעפער שיק מיך אריין די ריכטיגע ווערטער. כ"ב, האו עבאוט איך גיי צו פסוק כ"ב. אקעי, כ'גיי צו פסוק כ"ב. דארט שטייט אסתר פארן אריינגיין צו אחשורוש, און זי זאגט אזוי, הושיעני מפי אריה מקרני רמים עניתני, איך גיי דא אריין צו אחשורוש, ער האט מיך נישט גערופן, און די law איז דעמאלטס געווען אויב די קעניג האט נישט גערופן האט מען געהאט, יו דאון, וואטעווער יו וואנט טו קאל איט, יו דעד, זי זאגט באשעפער העלף מיך, באט איין מינוט, וואי? וואס געסטו אין ריטורן פארן אייבערשטן? קוק דעם נעקסטן פסוק, אספרה שמך לאחי, אבער אין איין מינוט איך גיי טון נאכמער, בתוך קהל אהללך, טאטע איך גיי מאכן שור, איך גיי שערן פאר די גאנצע וועלט דיין וואונדער, זי וואקט אריין צו אחשורוש, ער שטרעקט אויס דעם גאלדענעם שרביט, און געס וואט, אונז האמיר היינט, שטייט טאקע אויף דעם א מורא'דיגע זאך, וויאזוי הייסט די מגילה? מגילת? זייער פאני, נארמעלי שטייט אלעס אויף די מאן, יא, מיט מיט מיט מיט די נס חנוכה, מיט עני זאך, עס איז א, דא שטייט מגילת אסתר, פארוואס? מרדכי הצדיק איז געווען א צדיק און זי איז געווען א צדקת, מרדכי האט געזאגט מען דארף גיין מיט די אפשען פון זיך אראפ זעצן מיט אש אויפן פלאר און וויינען, זי האט געזאגט מען גייט גיין און רופן המן מיט אחשורוש וואו צו משתה ושמחה להודות ולהלל. זי האט געזאגט איך גיי נישט גיין מיט די אפשן פון וויינען און זאגן למנצח יענך השם ביום צרה. איך גיי גיין מיט קאפיטל ק' מזמור לתודה. ס'קוקט אויס שלעכט, וויאזוי קענסטו גיין יעצט צו א סעודה? איך דאנק שוין אזוי ווי די ישועה איז שוין געקומען. און ווען א מענטש טוט דאס, ער דאנקט דעם אייבערשטן, נאך פאר די ישועה קומט אזוי ווי ס'איז שוין געקומען, אזא מענטש איז גערענטיד צו האבן די ישועה. אונז מוז מיר דערציילן דא א אנבעליוועבל מעשה, איי מין, ס'איז ס'איז מיינד באגלינג. די וואך באקום איך א פאון קאל, אינמיטן די נאכט, טו טערטי. איך הייב אויף, מען הערט א דיקערע קול. אלימלך הכהן דייטש פון דער בלאט קאלט מיך, ארי, וואס טוט זיך? שוין לאנג נישט גערעדט צו דיר. זאג איך, מיילך, איך ווייס נישט וואו דו ביסט אין כדור הארץ, איך בין אין מאנסי, אפשר ביסטו אין ארץ ישראל? זאגט ער, ניין, איך בין אויך אין קרית יואל. וואס קאלסטו מיך טו טערטי? איז עס עמערדזשענסי? יעס איט איז. כ'בין אויב ס'איז עמערדזשענסי אקעי. כ'בין א EMT לאמיך זעהן וואס קען איך דיך העלפן. זאגט ער מיך ארי דו ווייסט נישט וואס דו האסט געטון אין ישיבה. איך האב דיך גערופן אפאר חדשים צוריק קום רעדן אין ישיבה. ס'געווען דעמאלטס חנוכה צייט. ביסט געקומען רעדן. ישיבה שיעור ד'? שיעור ד'. מ'רעדט דא עידזשעס פון עניוועיר צווישן טווענטי טו און טערטי פייוו. ס'דא בחורים וואס זייערע חברים מאכן שוין בר מצוה און ס'איז שוין דא צוויי דריי וואס האבן שוין געמאכט תנאים ס'איז די עכטע זיבעצן יעריגע יא אכצן יעריגע דו רעדסט דא פון איך האב דארט גערעדט די כח פון דאנקען ספעסיפיקלי וואס כ'האב גערעדט איז אז א מענטש זאל זיך פארנעמען צו דאנקען פערציג טעג און וואס זאל ער טון און איך וויל דאס די אודיענס זאל דאס הערן זייער קלאר עניבאדי וואס דארף א ישועה אין עפעס די ווילסט זען אז ס'איז בדוק ומנוסה אז ס'גייט ארבעטן? עני ישועה די דארפסט? נעם דיך דאנקען פאר פֿערציק טעג יעדן טאג אויף דריי זאכן, נישט וואס די האסט נישט, דריי זאכן וואס די האסט יא. איך קען דיר אויסרעכענען יעצט הונדערט זאכן וואס די האסט, דריי זאכן אויף וואס די קענסט דאנקען דעם אייבערשטן יא. אז דו העסט אזוי טוהן, האב איך געזאגט דארט, העסטו עס טוהן פאר פֿערציק טעג, העסטו זעהן א אנבעליוועבל דעיס. איינער האט מיר גראדע יעצט אויכעט געשיקט, ס'איז געווען פאר שביעות, א קוואוט פון א דאקטער, א ברעין דאקטער וואס איז אין די עיטיס, זעכציג יאר האט ער געטוהן סורדזשעריס און אלעס, הי נאוס דע ברעין אינסייד אוט, אגעין, ווייסט דען א בשר ודם? איי מין, באט עטליעסט א פרעקשן ווייסט ער. ער געשריבן א מורא'דיגע זאך, ס'איז מורא'דיג מורא'דיג שווער צו טוישן א מענטש'ס ברעין, זיין מהלך וויאזוי ער איז געבוירן געווארן, מענטש טראכט נעגעטיוו, איטס ווערי הארד טו טשעינדזש. באט אפטער סיקסטי יערס דואינג איט, וואן טינג דעט הי קען סעי, און איי אגעין מ'רעדט דא פון א ברעין דאקטער און א גוי, עני פערסאן קען ריווייער דער ברעין ביי סימפלי ריקאלינג טרי טינגס עווערי דעי דעט דער גרעיטפול און טענקפול. פאר פֿארטי דעיס, א מענטש וואס יעדן טאג שרייבסט דיך אראפ א מינימום פון דריי זאכן, ער זאגט ס'ארבעט ביי דריי זאכן אויכעט, באט איך זאג טו ווי מער העט עס ארבעטן שנעלער, דריי זאכן פאר פֿערציק טעג, וואס דאס טוט איז, ס'נעמט דיין ברעין, און דו מוזט טראכטן יעדן טאג איין מינוט, וואס גיי איך היינט אהמ אהמ, אקעי, סאו כ'האב היינט געהאט א גוטע קאפי, כ'האב אהמ אהמ. קאר האט זיך אנגעצינדן, כ'האב א דזשאב, דאס איז די ערשטע טאג, וואס טו איך די צווייטע טאג? סאו אוטומעטיק דו נעמסט דיין ברעין און דו מאכסט א טרי הונדערט סיקסטי דעגרי טורן, צו וואן עיטי, וואטעווער יו קאל איט, און די ברעין נעמט זיך טראכטן פאזעטיוו, און ווען דו טוסט דאס אויף פערציג טעג, בין איך עס געגאנגען זאגן פאר איינעם, זאגט מיר יענער, ארי וואס דארף מען צוקומען צו א גוי?

אט איז געווען א בחור וואס איז געזעצן און ער האט מיך געטשעלענדזשט אסאך מאל, און איך האב געזאגט, אין אזא צייט זאג איך דאס איז די יצר הרע וואס טשעלענדזשט מיך, אה, קשיא אני עוסק אני ארביב חיי פרוץ, ווי לאנג מיינסטו איך גיי ענק פרעגן, אקעי, איך בין אריבער געגאנגען אין ישיבה רעדן ניין טערטי דאנערשטאג ביינאכט, אפראקסימעטלי וואט טיים דו יו טינק איי פינישד? טריי טו געס א טיים, ענק צוויי זיצן אקעגן מיר, טריי, בעיסט אן דעם פאדקעסט, ווען?

פייוו פיפטין עי-עם בין איך זיצן אין קאר, איך געהאט פופציג בחורים ארום די קאר זיי האבן מיך נישט געלאזט אהיים גיין. ארי אונז דארף מיר איין זאך. א גוטע נאכט. וואס? אויף מיין זייגער איז נאך זייער פרי. איך הייב יעצט אן ס'איז געווען ביז יעצט די הקדמה. זיי זאגן מיר ארי. און איך האב נאכדעם נאכגעהערט, ס'קומט זייער אסאך מאל אראפ אין ישיבה רעדן, אמאל קומט אראפ אקאונטינג, אמאל קומט אראפ רעדן א EMT, הצלה, מצילי אש, דער יענער, פאר איינעם איז עס יא אינטערעסאנט, פאר איינעם איז עס נישט אינטערעסאנט, ער רעדט א שעה, ער רעדט צוויי שעה, אסאך מאל קומט אראפ א ריעל עסטעיט עידזשענט, א בראוקער, א מארגעדזש, ס'איז יא.

ווי קאנעקטסטו שמחה צו דאנקען? שמחה און דאנקען איז די זעלבע זאך ווייל ס'טאטשט זייער סאך צוזאמען דארט און יעדע מאל איז די ענפער שמחה און דא זאגסטו די זעלבע זאך איז תודה וויל איך וויסן וואס דאס האט צו טון מיט תודה. שכוח שכוח. ער האט אויפגעברענגט א מורא'דיגע פוינט, און אגעין דאס קומט צו צו די מעשה וואס איך דערצייל דא יעצט, סאו איף א פערסאן סטארטס טענקינג און ריקאלינג טרי טינגס דעט דעי'ר גרעיטפול און טענקפול, וואס עס טוט איז איט טעיקס דעיר ברעין, וואט איז די ברעין קאלד אין לשון קודש? לאמיר זאגן די מחשבה, יא, די מחשבה, די מח, באט מחשבה, און ס'מאכט אים, אנשטאט צו טראכטן פון זאכן וואס ער איז נישט העפי און פון נעגעטיוו זאכן, מאכט אים עס טראכטן פון העפי זאכן. און דו רעדסט יעצט אין דעם, און יעצט רעדן מיר פון אותיות און דאס, ס'דא צוויי זאכן וואס האט די זעלבע אותיות און אין די זעלבע ספעלינג, חילו, וועסט הערן, וועסט הנאה האבן. די ווארט מחשבה איז פינף אותיות, די ווארט בשמחה איז פינף אותיות. דו נעמסט די ווערטער בשמחה, דרייסט עס ארום, איז עס מחשבה. נעמסט מחשבה דרייסט עס ארום, ס'איז בשמחה. אין ארדער א פערסאן טו געט טו ליוו א העפי לייף איטס אלל אין די ברעין, אין דיין מחשבה, און אויב דו פילסט אן דיין מחשבה מיט פאזיטיוו טינקינג, יו נאו וואטס גאנא ענד אפ ביאינג, פאזיטיוו טינקינג איקוועלס פאזיטיוו רעזאלטס, סאו אויב דו גייסט טראכטן נעגעטיוו, כ'האב אמאל געזען א קוואוט, א נעגעטיוו מיינד נעווער מעיד א סוקסעספול אור פאזיטיוו לייף, ס'איז נישט מעגליך א מענטש זאל זיין נעגעטיוו און קענען. און קענען האבן א דעיס, אבער אויב דו טראכסט פאזעטיוו און דיין מחשבה איז גוט, נעמסטו דיין מחשבה און ס'ווערט בשמחה אויכעט, און חילו וועט הנאה האבן דעיס אנצושרייבן די ווארט שקויעך, אונז רעדן מיר דא אגאנצע צייט פון שקויעך טאטע, יא, קענסט זאגן אין אידיש שקויעך, קענסט זאגן טענק יו, די ווארט שקויעך איז די זעלבע ווערטער ווי חושך. חושך! א מענטש יעצט איז אים חושך, וואס טו איך? דריי עס אויס, זאג שקויעך. ער וועט ווערן איבערגעדרייט פון בעד צו גוט. אז מען רעדט שוין פון איבערדרייען. ס'שטייט אין פרשת ראה, ראה אנכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה. וועסט הנאה האבן פון דעם. דער אייבערשטער געבט ברכה וקללה. מאתו לא תצא רע. פונעם אייבערשטן גייט נישט ארויס קיין שלעכטס. אבער אז אונז נעמער די ווערטער און מען דרייט ארום, דריי איבער קללה. וויאזוי מאכט עס? הלל ק. הלל ק, אויב חס ושלום דו זעסט זיך ביי א פוינט אין לייף וואס דו מיינסט אז דו האסט א קללה אויף דיר, דו זעסט זאכן זענען נישט גוט, דו דארפסט טון איין זאך, דו ווילסט איבערדרייען דעם קללה פאר א ברכה, דשאסט דריי איבער און טראכט א מינוט, טראכט א מינוט, איך דריי מיר די קללה, יא? ק ל ל ה, הלל ק, דריי עס אויס און נעם דיך דאנקען דעם אייבערשטן און וועסט דו זען אז אלעס איז גוט. אז מען רעדט שוין פון הלל, וואס איז די ראשי תיבות פון הלל? היי ל ל, הרופא לשבורי לב. ס'איז אנבעליוועבל! עני זאך, איך קען יעצט זיצן מיט דיר דא, און איך ווייס דו האסט א פראגראם און דו ווילסט איבערגיין נאך זאכן, איך קען יעצט איבערגיין עפענען די סידור תהלים עני פלאץ וואו איך עפן, למשל דא האט זיך עס יעצט געעפנט, שירו לה' שיר חדש, מענטשן זאגן, ס'איז א נייע זאך דאנקען? נאו! דוד המלך, אלע יארן מ'האט אים נעבעך גערוידעפט, זיין אייגענער זון אבשלום האט אים געוואלט הרג'נען, וואס האט ער געטון? ער געדאנקט, און וואס איז ער? דוד מלך ישראל חי וקיים! וויפיל קעניגן זענען שוין געווען אויף די וועלט? מ'קען נישט ציילן! טויזענטער! אויף וועם זאגט מען דוד מלך ישראל חי וקיים? פארוואס? ווייל א מענטש וואס דאנקט האט א לייף, א לייף, אז מען רעדט פון לייף, מען רעדט פון לייף, האסט ליב די זאכן? שרייב אפ, לייף איז וויפיל אותיות? LIFE, שרייב עס אפ, וועסטו זען א אינטערעסאנטע זאך, אין אידיש, אין לשון קודש, וויאזוי הייסט לייף? חיים. לאמיר נעמען ביידע מיטלסטע אותיות, פון א גוי, לייף, און פון א איד, חיים. ביי א גוי גייט לייף, איי עף. איף יו וויל דו מי סאו ענד סאו ענד סאו ענד סאו ענד סאו, דעמאלטס וועל איך האבן א לייף. כ'וועל קויפן א ספארטס קאר, כ'וועל קויפן דאס, כ'וועל קויפן יענץ, עלעך דעמאלטס. און ס'בלייבט ביי איף, גארנישט. א יוד חיים איז די צוויי יודעלעך אינמיטן. אויב דו לעבסט מיטן אייבערשטן און דו דאנקסט דעם אייבערשטן און דו זאגסט אויף יעדע זאך, ס'ווערט נאכגעברענגט פון תפארת שלמה, הודו לה' כי טוב כי לעולם חסדו, אז א יוד זאגט אויף אלעס כי טוב, עט זיין כי לעולם חסדו, ס'עט אייביג זיין גוט, און אז מ'רעדט שוין פון די ווערטער פון טווענטי פאר סעווען, אזוי ווי הודי לשם כי טוב כי לעולם חסדו, בין איך געגאנגען כ'האב געעפנט א סידור, און ווען כ'האב געזינגען זמירות כ'האב אייביג אריינגעקוקט, כ'האב געטראפן דארט אזאנע ביוטיפול ווערטער וואס אלעס, ס'נישט נארמאל, קענסט עס גיין טשעקן, יו די וויוער, דו קענסט עס גיין טשעקן און טעסט מיך, וועסט עס זען, כ'וועל דיר געבן למשל אן עמעזינג ווארט, יהי שם השם מבורך מעתה ועד עולם, הייבט אן בענטשן, יהי שם השם מבורך מעתה ועד עולם, זיבן ווערטער, איך האב גערעדט פריער פון א אנדערע זאך, א מענטש וואס דאנקט דעם אייבערשטן טווענטי פאר סעווען גייט אנקומען צו א בחינה, איין זאך גייט אים רודפ'ן אלע יארן, ווייסט וואס? קוק אריין ביי נאמבער טען, ז'האמיר ליב טען, איך דאנק דיר, יא, האסט פריער געזאגט טען? אך טוב וחסד ירדפוני כל ימי חיי, אז די איינציגסטע זאך וואס גייט דיך נאכיאגן און רודפ'ן גייט זיין די גוטס, וועסט נישט וויסן, וועסט נישט קענען אנטלויפן פון די גוטס, דו דאנקסט און ס'קומט נאך, איך האב א אישו אין ביזנעס, קיין עין הרע, וואן דיעל עפטער די אדער, איך האב נאר פֿיר און צוואַנציק שעה אין טאג, ביקאוז דער אייבערשטער זאגט מיר דו מאכסט מיין נאמען גרויס, איך מאך דיר גרויס, איך האב אמאל געזאגט פארן אייבערשטן באשעפער איך מאך דיין נאמען גרויס מאך מיר גרויס, איך זע איך האב באקומען א בויך, איך האב געזאגט באשעפער נישט דאס האב איך געמיינט, איך האב געמיינט די בענק, איך האב געמיינט די טאשן, יא, באט ברוך השם ווען מען טוט עפעס פארן אייבערשטן טוט דער אייבערשטער צוריק מידה כנגד מידה, איטס איטס איטס אנבעליוועבל, קוק אן נאך איינס. נותן לחם לכל בשר כי לעולם חסדו, דארפסט פרנסה? דארפסט עניטינג איי גאט איט, כי עם השם החסד והרבה עמו פדות, אז דו לעבסט מיטן אייבערשטן און דו דאנקסט דעם אייבערשטן וועט דיך דער אייבערשטער געבן אלעס גוטס.
יוזשועלי זאגט מען אז מען זאל פינישן, די געסט זאל פינישן מיט א פינישינג סטעיטמענט, זאגן וואס ער האט צו זאגן, דא די גאנצע זאך וואס אונז האבן גערעדט דא ביז היינט, ביז יעצט, איז אלעס געווען די פינישינג סטעיטמענט.
דו ווייסט ווייסט וואס איז איין זאך וואס איך בין געוואר געווארן היינט נאכט וואס כ'האב ביז היינט נישט געוואוסט און איך האב עס נישט אין אכט גענומען אין מיינע ווילאנג איך בין ברוך השם איך האב שוין געפעסט די סטעידזש פון די ערשטע פֿינף און פֿערציק יאר פון א מענטשנ'ס לעבן. דו שטייסט אויף צופרי, ביסט צוגעוואוינט, געסט א כאפ דיין פאון, געסט א טשעק צו דו האסט מעסעדזשעס. דאס איז די דרך א לייף וואס דער מענטש היינט שטייט אויף. געב א כאפ דיין קישן און געב א זאג, רבונו של עולם איך דאנק דיך אז איך בין אויפגעשטאנען. דאנק פאר דו קענסט נאך גיין עפעס טוהן אין דיין לעבן איז נישט אני מודה מודה אני לייק יו סעד. איך דאנק דיך באשעפער אז איך בין אנגעקומען צו דעם פוינט אז איך בין אני, איך בין, ניין אז דו געסט מיר נאכאמאל דעם טשאנס אז איך קען דיך דאנקען. וויפיל מענטשן זענען נישט אויפגעשטאנען? דו ווייסט ווי גוט דו האסט געזאגט חילו און דו האסט מיך דערמאנט יעצט פון נאך א ווארט, ביי מודים זאגט מען אלע זאכן וואס מען דאנקט דעם אייבערשטן, על שהחייתנו וקיימתנו, די, וויאזוי ענדיגט זיך עס? זייער אינטערעסאנט, על שאנחנו מודים לך, איך דאנק דיר אז איך האב די זכיה צו דאנקען און איך וויל עס זאגן פאר די וויוערס, מורא'דיג אסאך מענטשן וואס מאכן חוזק פון טענק יו השם אדער פון איך דאנק די באשעפער אדער סתם אזוי זיי ווייסן נישט, די מענטשן האבן פשוט נאכנישט די זכיה צו קענען דאנקען. א מענטש וואס האט די זכיה צו דאנקען האט א ביוטיפול לעבן. סאו זייער אסאך מענטשן פרעגן מיך האו דו איי געט טו דו איט? זאג איך אים סטארט קאונטינג יור בלעסינגס. כ'האב דא א קאפ אויפן טיש. כאילו, סתם א מענטש, איך וויל אייביג טעסטן א מענטש, צו ער איז נעגעטיוו צו פאזיטיוו, צו איך וויל גיין מיט אים אין ביזנעס, געב איך אים זאג, זאג מיר, וואט דו יו סי? קאפ איז העלף עמפטי. וואס זאגסטו? קאפ איז העלף פול. פרעגסט מיך, פון ווען כ'האב אנגעהויבן צו דאנקען, איך זאג די קאפ איז פול. נאמבער וואן, אויב ס'איז אנגעפילט ביז דא, מיינט עס אז דער אייבערשטער האט מיר געגעבן א פולע קאפ, איווען דאו אין יור אייז ס'איז סאו נאמבער טו. וואס איז די מאוסט אימפארטענט זאך וואס א מענטש קען נישט לעבן אן דעם? קיין איין מענטש קען נישט לעבן אן דעם. וואסער. ס'ליגט אין די קאפ. קען לעבן אפשר אן וואסער. אקסידזשען. סאו דער אייבערשטער גיבט מיך וואסער און די אנדערע האלב קאפ איז אנגעפילט מיט אקסידזשען. ער זאגט ארי איך גיב דיר עקזעקטלי וואט יו ניד. איך זאג, ס'איז דא מענטשן וואס זאגן די קאפ איז העלף פול, די קאפ איז העלף עמפטי, איי וואנט טו שאו יו סאמטינג, איים טענקינג השם איי העוו א קאפ טו בעגין וויט, וויפיל מענטשן האבן נישט קיין קאפ אין ווי ס'זאל אריין גיין די ברכה, איך האב א קאפ, שקויעך באשעפער, באלד וועסטו זען ווי א חבר קומט אן, ארי דו ווייסט א הייסע טאג איך זעה דו האסט א ליידיגע קאפ, איך קען דיר אפערן א סלאש, איך קען דיר אפערן א אייסעס, ס'עט שוין קומען צו פליען פון א אנדערע זייט, דאנק אז דו האסט א ליידיגע קאפ ווי די ברכה זאל חל זיין, געדענק ס'איז געווען עפעס מען ליינט עס נאך די תורה

און אויך. יא באט ביי וועם איז עס געווען? ביי וועלכע? ס'איז געווען ביי א פרוי. ביי א פרוי וואס איז געגאנגען יא צו א צד. און און דאס ווייסן מיר אויך איז די באקאנטע גמרא וואס די טאכטער מיין איך פון חנינא בן דוסא איז געגאנגען זי האט געוואלט צינדן שבת לעכט און זי האט אריינגעלייגט איך מיין זיי האבן נישט געהאט קיין אויל זיי האבן נאר געהאט עסיג וויניגער און ער האט געזאגט די זעלבע באשעפער וואס מאכט אויל זאל ברענען וועט וויניגער ברענען איך זעה עס בחוש עוורי סינגעל דעי, פאר די סימינגלי בעד און די סימינגלי גוט זאג איך טענק יו השם, איך וועל דערציילן א קליינע מעשה ס'איז געווען א פיו וויקס אגאו, אונז טוהמער אין ריעל עסטעיט, אונז פאר מיר ארויס צו פעסעוועניע, אונז זעמער אויפן וועג, און אונז האמער א בילדינג, סאו אונז מוטשען מיר זיך דארט אזוי אנצופילן דעם בילדינג, און נישט אין די בעסטע נעיבערהוד און דעס און יענץ, סאו מען באקומט א פאון קאל פון די אפיס, אונז האבן א מענעדזשמענט אפיס, און זיי זאגן אז א פלאר וואס איז אנגעפילט מיט פינף טויזנט סקווער פיס יענע פלאר, און אונז האמיר דארט א טענענט וואס האט טווענטי פייוו הונדערט סקווער פיס וואס ער דינגט פון אונז, סאו די טענענט איז מיט קאוויד מיט די גאנצע זאך ער האט נישט קיין געלט צו באצאלן, די טענענט איז גאואינג אוט. בלייבט שטיל. איך, רייט אוועי, מזמור לתודה הריעו להשם, עבדו את השם בשמחה בואו לפניו. זיי זאגן מיר, ארי, דו האסט געמיינט דו האסט באקומען א טענענט, האסט נישט געהערט אז די טענענט גייט ארויס? זאג איך, אויב דער אייבערשטער האט עס געטון, איז עס פאר אונזער בעסט. געס וואט? געס וואט? א וויק לעיטער קאלט אן א דענטיסט צו אונז האמיר ספעיס. זאגן מיר, אים, שור, אונז האמיר ספעיס. זאגט ער, ער דארף דווקא פינף טויזנט סקווער פיס. ווען דער טענענט גייט נישט ארויס די טווענטי פייוו הונדערט סקווער פיט, דער דאקטער קומט דא קיינמאל נישט, ער מוז האבן פינף טויזנט. איך בין געגאנגען און איך האב געזאגט מזמור לתודה, א וואך שפעטער קומט דא אן א ביוטיפול גוטע גרויסע נייע טענענט, ער דארף דווקא פינף טויזנט סקווער פיס, ער האט געסיינט אויף פינף יאר ליעס, און ברוך השם די בילדינג איז פול. דאס איז עס, ווען אין אווער אייס, אונז זעמער צוגעוואוינט אין טווענטי טווענטי טו, אונז האבן מיר עמעזאן היינט מיט יו פי עס, אווערנייט שיפינג, איינער האט מיר געזאגט אז היינט קענסטו באשטעלן און עפעס ביז אפאר שעה ליגט עס שוין ביי דיין טיר, אויב אונז זעהן מיר עפעס איז נישט א הונדערט פראצענט אדער רייט אוועי, רייט אוועי נעמען אונז זיך קאמפלעינען, אונז דארף מען געדענקען, אונז טוהן מיר היינט קיין עין הרע אזויפיל גוטס, ס'איז דא היינט שומרי, יעדע ביי די וועי יעדע ארגענעזעישן האט קאמפעטישן, אינקלודינג טענק יו השם, שומרים שמירה, הצלה איז דאס, חברים חביבים, יעדער האט זיך זיין דאס, יא אבער טראכסט אריין, ס'דא אזויפיל חסד, און ס'מוז זיין ווייל ס'דא אזויפיל מענטשן און מ'מוז האבן די חסד, טינק אבאוט איט, פארוואס קומט נישט משיח? און די ענסער איז ווי גאטא גאו בעק טו די סאורס, עטץ האטס געטוען א בכיה של חינם, לאמיר אונז אנהייבן צו דאנקען דעם אייבערשטן בחינם, יא און בחינם פאר די אלע גוטע זאכן וואס אונז האמיר, און אונז זעמיר דאס טון, ווילסט א מינוט רעדן פון קאראנא?
איך וואלט געוואלט גיין. און מען מוז אריין גיין דארט. מען מוז דאנקען דעם אייבערשטן ברבים. ווייל אזוי ווי עטס ווייסט דאך אלע מיין דורך גאנג וואס איך בין דורך געגאנגען אין קאראנע, און וואס הייסט וואס מען דארף דאנקען וואס דער רבונו של עולם האט אידישע קינדער מיט וואס יעדער איינער האט זיך זיין מעשה פון קאראנע, אבער דאס וועט מען מיטן אייבערשטנ'ס הילף לאזן פאר פארט טו וואס וועט אם ירצה השם זיין מיטן טענק יו השם גרופ און ביז דערווייל בלייבט איבער איין זאך צו טון.
סאו מענטשן פרעגן וואס איז די אלף בית? מ'האט אנגעהויבן מיט די אלף בית.
אה! אלף בית! און מיט דעם, דאס איז די אלף בית איז ביי די ענד אף די דעי דעטס וואט קאונטס. אלף בית איז אלף בית גימל דלת ה' ו' ז' ח' ט' י'. א' בית ג' איז אזוי ווי די קוועשן. אידן, א' איז אידן. אידן ברויכן.
געלט. ג' געלט. געזונט.
גראסערי.
גראסערי. געדולד. רעכן אויס מאס זאכן.
געשמאקייט.
געשמאקייט. גלעזער. גלעזער. רעכן אויס און זען. אידן ברויכן. געלט. געזונט. כ'האב געהאט נאך עפעס. זייער א גוטע. געשמאקייט.
גליקליכקייט.
גליקליכקייט. וואו. וועסט לעבן א גליקליך לעבן, סאו וואס דארף מען טון? דלת ה' וו ז ח ט י, דאנק השם וועט זיין חיים טובים. אדער וועסטו זען חיים טובים. די פוינט איז, וואס? א אידעלע מיינט א יעדע אידעלע דארף עס טון. מענטש זאגט, ס'איז זייער א שיינע זאך. אקעי, דו טו עס, איך נישט. זאג איך, דו רופסט דיך א איד? איד איז יהודי. הודעה, דו מוזט דאנקען דעם אייבערשטן, טו עס אויף וועלכע וועג דו ווילסט, דו זאגסט מיר דו האסט א פראבלעם מיט טענק יו השם, דו ווילסט דווקא גיין מיט אידיש, גיי מיט אידיש, זאג איך דאנק דיר באשעפער, ווילסט גיין מיט ענגליש, גיי מיט ענגליש, אבער דאנק, נישט קרעכץ, ווייל די קרעכצן אונז זעמיר שוין וויפיל יאר אין גלות, אונז וויל מיר דאך ארויסקומען, און ס'גייט יעצט אריין צו שבעה עשר בתמוז, שבעה עשר בתמוז איז געווען די בעגינינג אוו די דיסטראקשען פון בית המקדש, מ'האט דעמאלטס די חומה איינגענומען, ס'האט זיך געסטאפט די קרבן תמיד, מען רעדט אזויפיל פון קרבנות, ס'שטייט אלע קרבנות גייען בטל ווערן ווען משיח קומט, איין קרבן בלייבט, די קרבן תודה, איך טראכט אסאך מאל אריין, משיח איז רעדי ארויסצוקומען, ער טראכט איין מינוט מיט וויפיל מענטשן גיי איך דא שטיין אין די ליין מיט די קרבן תודות, סאו אונזער דזשאב איז משיח און באשעפער, זאג מיר אונז, אונז גיימיר זיך נעמען דאנקען, אונז גיימיר עס מאכן פארט פון אונזער לעבן, האסט מיר געפרעגט דו זעסט דא דאס, זעסט דא דאס, וואס דאס אלעס איז, ווען ס'קומט צו א פוינט ווען דיין קאפ ווערט אנגעפילט, וואס געשעט ווען ס'קומט אן צום טאפ? ס'רינט איבער! טייערע אידן, ס'איז געקומען צו א פוינט ביי מיר און טויזנטער אנדערע מענטשן וואס האבן אריינגענומען זיך צו דאנקען דעם אייבערשטן, אונז פיל מיר אונז וויל מיר שעירן מיט די וועלט, ס'רינט איבער פון אונז, וואס טוט מען? איך זאג באשעפער איך וויל ארויסגיין אין די גאס, אזוי ווי יענער שרייט איך וויל שרייען שבת, איך וויל ארויפלייגן אויף מיין קאר, איך דאנק דיר באשעפער, וועקטס ענק אויף אידן, אידן וועקטס ענק אויף, אין עוד מלבדו, איך פיל אסאך מאל טו אן א ברעיסלעט פאר מיר אליין צו געדענקען טענק יו השם, נישט אבער אז די ארגענעזעישן חס ושלום איז אבאוט מעיקינג מאני, איטס אבאוט סטיקערס, איטס אבאוט באמפער סטיקערס, איינער האט מיך געוואלט געבן א פליק אין בית מדרש, געט ער מיר א זאג ארי וויפיל געלט מאכסטו פון טענק יו השם? איר מאכט אסאך געלט? ווייס איך וועל דיר זאגן, ס'קאסט מיר עקטשולי אסאך געלט יעדע וואך, אבער וואס איך וועל דיר זאגן, זאג איך אים, די אמאונט אוו מאני וואס געלט וואס ס'ברענגט, ווען א מענטש וואס הייבט אן דאנקען, ס'איז נישט דא די באצאלונג, יעס ער ברענגט אסאך געלט, וויל איך געבן א זאג פאר מענטשן, זייער אסאך מענטשן פרעגן, וויאזוי קען איך ארויפקומען און אנהייבן צו דאנקען, האב מיר א וועבסייט, טענק יו השם דאט קאם. טענק יו השם דאט קאם, דארט קענסט דיך קאנעקטן עני וועי, האמיר היינט אזוי, קאנעקט טרו טענקינג, קאנעקט דיך דרך דאנקען, זייער אסאך מענטשן זאגן מיר כאילו און איים שור יו נאו אבאוט איט, מען גייט אמאל אויף וועקעישן און מען גייט און מען נעמט פיקטשערס, wow קוק אן די וואטערפאל, קוק אן די ביימער, קוק אן די קאלערדיגע פייגל, עניטינג וואס דער אייבערשטער האט געמאכט איז. גארדזשעס! וויאזוי הייסט דאס? נעיטשער! וואס טוסטו מיט די פיקטשער? פאקסט עס אוועק און געגאנגען ווייטער. האו עבאוט דו שעירסט עס מיט אנדערע און דו לאזט אנדערע זעהן דעם אייבערשטנ'ס נעיטשער. סאו אונז האבן מיר היינט געעפנט אפאר גרופס וואס הייסט קאנעקט טרו נעיטשער. עני פלאץ ווי דו גייסט אין די וועלט און דו זעהסט עפעס א שיינע זאך, נישט וואס א מענטש האט געמאכט, וואס דער אייבערשטער האט געמאכט נעיטשער, וואטערפאל, ביימער, פייגלעך, עניטינג נייס, קאנעקט דיך טרו נעיטשער, היינט איז דא אין די וועלט ס'גייט ארום קוואוטס, זייער אסאך סטעטוס קענסט זעהן, כ'האב געזעהן אז ס'דא א ניד פאר דעם אונז האמיר געעפענט גרופס ס'הייסט קאנעקט טרו קוואוטס, אונז שיקן מיר ארויס יעדן טאג א אידישע צופרי א ענגלישע ביינאכט, סאו אזוי האמיר יעצט אלע ענגלישע, למשל אונז האמיר ארויסגעשיקט די וואך דאנקען.

סינס ער האט אנגעהויבן צו שרייבן יעדן טאג דריי זאכן וואס ער האט, ער קוקט א גאנצן טאג וואס נאך קען איך האבן, עס איז געווארן א פאזעטיוו לעבן, סאו מיין מעסעדזש איז. באקומסט א העלטיער לייף, א העלטיער לייף, יעס. סאו מיין מעסעדזש איז, נישט קיין חילוק אויף וועלכע וועג, אויב האסטו טעקנאלעדזשי, און אונז זעמיר אין טווענטי טווענטי טו, נוץ עס אויס, קאנעקט דיך צום אייבערשטן דורך דאנקען.